א גוטן ערב פסח. כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב ארויפגעלייגט פאריגע וואך וועגן טהרה, אז מ'זאל זייער אבאכט געבן ווייל ס'איז דא אסאך פרויען וואס גייען נישט אין מקווה, ס'פעלט אונז אסאך פרויען אין מקווה. למעשה עס איז געווען עטליכע קאלס, איינס איז זייער א וויכטיגע קאל געווען, יענער האט מיך אויפגעהאלטן אנדערטהאלבן שעה, האט ער מיר פארציילט אז ער האט נישט געהאט קיין שלום בית, און ס'איז געווען עפעס איינער א גרויסער איש מפורסם האט זיך אריינגעלייגט אין דעם טרייען זיי צוריקצושטעלן, און נאך א צען מינוט קומט ער ארויף און ער זאגט פאר דעם יונגערמאן. איך בעט דיך גיי שרייב א גט. וואס איז געווען? דער רבי האט זיך געטאטשט, נישט געטאטשט, אנגעכאפט, ער האט געטאטשט איר יראת שמים און געפרעגט ווען ביסטו די לעצטע מאל געווען אין מקווה, האט זי מודה געווען שוין נישט איבער א יאר וואס זי האט שוין נישט געזען קיין מקווה, פרעגט ער וואס ביסט געווען א מעוברת א מינקת, זאגט זי ניין רבי איך האב עס נאכגעלאזט און קיינער האט מיך נישט מעורר געווען האב איך עס איבערגעלאזט, און זי האט אנגעהויבן זייער צו וויינען, דער רבי האט געזאגט הער מיך אויס, קענסט וויינען פון דא ביז עשרת הימים, איך קען דיר גארנישט העלפן.

זיי זאגן דאונט טאלק דיס סאבדזשעקט, איך וויל נישט וועל איך נישט קומען דאווענען, דו האסט דאך נישט קיין מורא, דו האסט עניוועי נישט וואו צו דאווענען, איך דאנק דיר זייער, קען זיין דאס האט טאקע דער אייבערשטער געוואלט, ער ברויך נישט מיין דאווענען, ער ברויך אז די אידישע טעכטער זאלן גיין אין מקווה, ס'האט זיך אנגעהויבן יעצט א גאנצע מאוומענט, און איין פרוי א באלענית פון איינע פון די חשוב'סטע מקווה האט מיר מודה געווען אז זי האט אפילו נישט געוואוסט אז זי דארף קוקן אז די האר אלעס זאל זיין אונטערן וואסער. זי האט נישט געוויסט, און געזאגט כ'וועל עס באקוקן צו זי האט חציצות, און דא און דארט, און זי נעמט א שער און זי רייסט שטיקער ווייסעך וואס, דאס איז אידישקייט? דאס איז אפילו נישט גויאישקייט! און דער עולם האט זיך אנגעהויבן אויפצוּוועקן, נאך גארנישט, איך מוז געבן אזא אינדזשעקשאן יעדע פאר וואכן, די שקצים, די סאטמארע שקצים וואס אין קלומפישן דארפן זיי דאך זיין פארשטעלן דעם אייבערשטן, ווילן זיי אויך אז מיר זאלן פארשטעלן לויט וויפיל זיי ווילן, און ס'איז זיי נישט. און ס'איז זייער, ווי מען זאגט, מיט פרעגן רבי, אזוי ווי איינער האט מיר געזאגט, פארוואס האבן די מלמדים אויפגעהערט צו רעדן וועגן קדושה וטהרה? ווען די מלמדים האבן פון אנפאנג נאך גערעדט אביסל, האט ער מיר געזאגט, אז די קינדער האבן אנגעהויבן צו פרעגן רבי כ'פארשטיי נישט ווינטער ביינאכט ווען ס'ווערט זייער פרי טונקל אינדרויסן, און נאכן חדר קומען אונז דער רבי זאגט דער זאל צוריק קומען ער וויל מיט אים רעדן, וואס האט ער געטון? ער האט אים געעפענט דעם זיפער ארויס גענומען דעם פיפיק און אויסגעלעקט, אדער ער האט אים אויסגעלעקט אדער יענער, יענער האט יענעם אויסגעלעקט, ס'איז געווען חזירים. און נאכדעם ווען מ'האט אנגעהויבן צו רעדן אז מ'טאר דאס נישט טון, האבן אנגעהויבן די קינדער צו פרעגן, רבי פארוואס האסטו יא געמעגט דעמאלטס ביינאכט? האט ער געקלערט, ווייסטו וואס, לאמיר מאכן א שווייג, מעג מען יא, דעטס איט, דאס איז געווען סאטמאר אלע יארן, סאטמאר רב איז געווען א לוחם, אבער נאר אויף ציונות, ווייל די ציונים זענען אין ארץ ישראל, האט ער נישט קיין מורא געהאט, א זאך וואס האט געטאטשט זיין בית חינוך, האט ער זיך געהאלטן דאס מויל פארשטאפט, דעטס איט, נישט גערעדט דערפון. יעצט אברהמ'עלע ווערצבערגער איז געווען א חזיר, א. פידאפייל, און ער איז געווען דעם רעבינ'ס פערזענליכער שוחט, ער איז אויך געווען דעם רעבינ'ס בעל קרי, טאמער דער רבי האט נישט געליינט האט ער געליינט. אין פֿינף הונדערט און פֿופֿציק בעדפארד עוועניו די מקווה געטאטשט קינדער פרייטאג, און מען האט עס געזאגט פארן רעבין, דער רבי האט עס נישט געהערט, ער האט געהאט סעלעקטיוו הירינג, וואס ער האט געוואלט האט ער געהערט, און וואס ער האט נישט געוואלט האט ער נישט געהערט. מען דארף רעדן וועגן דעם נאכאמאל און נאכאמאל, יעדער איד זאל אהיים גיין זאגן מיין ווייב איך בין דיך נישט חושד אבער איך וויל וויסן אין וועלעכע מקווה גייסטו, ווי גייסטו, און ווען גייסטו. טאטע, און דו האסט א שוועסטער, האסט א שוועגערין, האסט א מאמע, גיב א זאג אז מען זאל נאכפרעגען צו ס'איז אמת אז זי גייט דארטען, יו מייט בי סורפרייזד אז זי האט נאכנישט אנגעהויבען צו גיין. די צווייטע טעלעפאון קאל איז געווען, א פרוי האט געזאגט זי איז געגאנגען איינמאל אין די מקווה פאר די חתונה ווען איר מאמע האט איר מעודד געווען, און נאכדעם האט זי פארגעסען צו גיין, זי איז שוין זעקס יאר חתונה געהאט, זי האט שוין גרויסע בעיביס, קינדערלעך, זי ווייסט פון גארנישט, זי איז נישט געגאנגען, ווער קוקט זיי נאך? דער עיקר איז אז ביי די סעודות איז דא אסאך פלייש מען זאל זיך שטופן, בהמות וואס איר זענט, עטס האטס א תפקיד אז עטס זענטס רבנים, עטס דארפטס אנהייבן צו פרעגן דעם עולם ווי גייסטו, ווען גייסטו, און אזוי ווייטער, אבער נישט ווען זי קומט פרעגן א שאלה פאר בדיקה, דאס האט דער שייגעץ ביק געטון, איך האב געהייסן זאל עס נישט טון, ער און הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער האט אים געזאגט ער טאר עס נישט טון, קומען א פרוי פרעגן א שאלה, האט איר געפרעגט און ווי גייען דיינע קינדער, וואט די העל איז יור ביזנעס, און אז אירע קינדער גייען נישט אין חדר נאר אין פאבליק סקול איז עס א פראבלעם, זי דארף האלטן טהרה. דאס איז וואס דא גייט פאר. מ'האט אויסגענוצט אידישקייט פאר רשעות. האט די פרוי געזאגט, אויב ס'איז אויסגענוצט פאר רשעות ברויך איך נישט אידישקייט. קיינער קען אהן נישט צווינגען איינעם ער זאל וועלן זיין אידיש. וועגן דעם וויל איך ענק זאגן, רבותי איך וועל רעדן נאך אסאך וועגן דעם, איך האב ענק אלע אין דר'ערד, ברוך השם האט עטס מיך געלייגט אין חרם, מער קענט עטס זיך נישט טון, שלאגן האב איך נישט קיין מורא. ווער ס'וועט פאלן א קרבן ביי מיר דער וועט גיין זיצן פאר לייף אין דזשעיל, איטס נאט גאנא העפן דאס וויזאלאנג איך האב נישט געכאפט וואס דא גייט פאר, אז סאטמאר האט א אין ביי די ניינטיעט פריסינקט האב איך טאקע געווען נישט געוואוסט וואס צו טון, איך בין געגאנגען גראד צו די עף בי איי כ'האב זיי געזאגט דאס איז העיט קריים, זיי האבן אנגעקאלט דודו, איך ווייס זיי האבן געקאלט משה גאבן צו משה שמאבן, און רבין מיט זכרונו מיט לסרחה האבן געזאגט ליסן יו גאנא סטארט ענטעגענייזינג פיפעל פאר נאו גוד ריזען וויר גאנא העוו טו קאם אין נאו יו דאנט נאו האבן זיי זיי געזאגט נא נא נא שריי נישט אויף אונז ווייל אונז ווייסן נאך פונקטליך וואס דא גייט פאר ראביי ראזנבערג האט אונז אלעס מסביר געווען וואס דא גייט פאר און דיס דזשאנק איז נאט גאנא קיעפ אן לייק דיס. דאס איז וואס איך וויל ענק זאגן רבותי סטארט טו ביהעיוו קאוז איף יו נאט גאוינג טו ביהעיוו יאל פעי ע פרייז וויר נאט היער פאר סאטמערע בולשיט סאטמער רב איז געווען א פארטיזאניסט ער איז געווען אן אנטלאפענער פון א קריג אזוי ווי אונזערע עלטערן. גארנישט אנדערש, ער האט געקענט מער לערנען, פיין, געזונטערהייט, ער האט געקענט מער שייגעץ שטיקל טוהן, ער האט געקענט טעראריזירן קהילות, דאס איז אויך אמת, דאס האבן אונזערע עלטערן נישט געקענט טוהן, ער האט געטוהן וואס ער האט געוואלט, און די, ווי מען זאגט, די שיט היט די פענס, איז אריין די שיט אין די פענס, האט עס צושפרייט די גדולים אין דעם גאנצן צימער, די מען וואז א פלעיד אוט מען, ס'האט נישט געהאלטן ווייט מ'זאל אים ארויסטראגן פון זיין אייגענעם בית מדרש, ענד איט וואלד האוו העפענד, געמיינט ער קען זיך מיט יעדן ארומשפילן, הער.

קינד האט דיך געטאטשט אדער א בחור אדער די רבי האט דיך געטאטשט זעמיר גראד געגאנגען צו מנהל די רבי האט מיך געטאטשט אפשר דארף מען טאקע אויפהערן צו לערנען חפץ חיים ביז די פערציג איך קען אונז קען מיר די אלע הלכות קען מיר אונז אונז ווייס מיר אבער איטס נאט מעיד פאר טשילדרען איך וויל ענק פרעגן א זאך פארוואס לערנט עטס נישט הלכות נידה מיט קינדער ווייל ס'איז זיי נישט נוגע איך האלט אז הלכות לשון הרע איז אויך נישט נוגע פאר זיי. בכלל נישט נוגע, חוץ מזה זעה איך אז ס'גייט נישט קיין שידוכים, ס'איז דא שידוכים קרייסיס, פארוואס איז דאס אזוי? עס איז וועגן דעם ווייל יעדער האלט אין איין רעדן אויף יעדן בחור לשון הרע, איך געדענק ס'איז געווען א בחור אין וויזשניץ האט א שידוך געטוהן, און מען האט גראד אנגעקאלט זיין מחותן, דו ווייסט אים פעלט א פיס, ער איז אמאל אהיים געפארן פון די ישיבה און מען האט אים אראפ געשניטן א פיס, קיצור דער מחותן איז געקומען צו לויפן א א ס'איז צרות ער וויל אים באקוקן, האט יענער געזאגט פיין קענסט מיך באקוקן איך האב נישט קיין פראבלעם אבער ס'איז ליגנט, צו סוף איז מען געוואויר געווארן אז ער איז אהיים געפארן ווייל ער האט געהאט א. קאָרן אױפֿן פֿיס. ס'איז דאָ עס הײסט אַ קאָרן. אױף ייִדיש הײסט עס אַ הינער-אױג. מ'האָט נישט אַראָפּגעשניטן דעם פֿיס, מ'האָט נישט אַראָפּגעשניטן גאָרנישט, נאָר דעם הינער-אױג האָט מען אַראָפּגעשניטן. הײסט אַזױ, איך װײס, למשל, בײַ מײַן װײַב בײַ אונדז אין שטוב איז דאָ אַ חפֿץ-חײם, שמירת-הלשון, אַ גאַנצע פּראָצעדור. טוט זיך אַ מוראדיקע פּראָסידזשור. פֿרױען פֿון כ'װײס נישט װיפֿל פּלעצער, יעדער זיצט אױפֿן טעלעפֿאָן און מ'לערנט דורך חפֿץ-חײם, חפֿץ-חײם, חפֿץ-חײם. און דעסוועגן דאך האב איך באמערקט אז ווען איך פארצייל א לשון הרע אין שטוב ווייל איך פארצייל איך בין בשיטה אז מען טאר נישט לערנען קיין שמירת הלשון כ'האב מקובל פונעם טאהשער רעבן א מורא'דיג ווארט אינטערעסאנט איך בין געווען דרייסיג יאר אלט ער פלעגט מיט מיר אסאך רעדן ווייל איך בין געווען דער גבאי ביי רב ישראל משה כ'האב פון אים זייער אסאך געהערט זאכן איינע פון די זאכן וואס ער האט מיר געזאגט איז אז דאס וואס דער חפץ חיים איז אזוי מחמיר אין הלכות לשון הרע דאס איז ווען ס'קומט צו שידוכים ווייל דאס איז א ארגסטע זאך זאלסט יענעם קאליע מאכן א שידוך. איך האב א חבר וואס הערט מיך אויס, ער איז א גרויסער חסיד מיינער, און הערט מיך אויס, ער זאגט מיר אזוי, ווען איינער גט זיך רחמנא לצלן, זאגט מען יא, און מען לייגט נאך צו און דו ווייסט נישט וואס נאך דו האסט נישט געוויסט, און דעמאלט שרייט ער צו יענעם וועיט א מינוט, איך בין דאך ארום געגאנגען פרעגן אויף אים אינפארמעישן, ס'האט מיר קיינער גארנישט געזאגט, ווייל מען טאר דאך נישט רעדן לשון הרע, פרעגט ער יעצט אז ס'איז נישט נוגע נישט להלכה נישט למעשה, פארוואס ווערט עס יעצט אויס לשון הרע? דאס איז דאך עס. יעצט האבן מיר אויך א סעלעקטיוו הירינג און אזוי ווייטער, יעצט הייבט זיך אן די מעשה, מען האט אריינגענומען טיטשערס, יעצט ווייסט איר, יעצט האבן מיר שוין פיר טיטשערס דעט דעי מעסט אפ א האול סקול, פיר, אויסער דעם האבן מיר געהאט אין נחלאות האבן מיר געהאט צוועלף מלמדים דעט דעי קילד די האול סקול, ס'איז געווען דארטן הונדערט און צען הונדערט און פופצן קינדער, ס'איז געווען א חרבן, איך האב זיך אריינגעלייגט אין די פרשה, און דער סוף איז געווען אז איין מלמד האט זיך געהאנגען ווייל האט זיך געשעמט צו פעיסן די מיוזיק, און די אנדערע האט מען אלע געשטעלט אויפן. פלאץ, און דאס וואס איך וויל ענק זאגן, ס'איז נישט דא קיין לשון הרע, דעטס איט, ס'איז נישט דא, ווען א רעבע טאטשט דיך איז נישט דא קיין לשון הרע, און דער מנהל זאל נישט קומען פארקויפן די פרומע זאכן ווייל ער וויל דאך נישט דארפן גיין ארויסווארפן דעם טיטשער ווייל ער וועט דאך ליידן צרות, איך געדענק אין א מוסד, כ'וויל נישט זאגן דעם נאמען, האט מען ארויסגעווארפן א מלמד, נישט ווייל ער האט געטאטשט, זיי האבן געזאגט ער איז שוין צו אלט ער קען נישט קאנטראלן די כיתה, און דער איד איז געווען א מלמד א אפגעהיטענער, געראסט א. קללה פאר דעם מענטש וואס האט אים קומען צוברענגען אז מען ווארפט אים ארויס. ער איז נישט ארויסגעקראכן פון די קללה, ער האט שיעור פארלוירן א קינד אויכעט מיט קענסער. יו דאונט פלעי געימס. יעצט אז ס'איז ריטייערט די די וואך האט ריטייערט א פרוי פארטי טרי יערס געווען א פרינציפעל אין לאבאוויטש. בקיצור כ'האב אנגעקאלט לאבאוויטש איך קען זיי זייער גוט די פרוי אויכעט. איז ביסט זיכער אז זי ריטייערט? צו מען האט איר געפארסט צו ריטייערן? זאגן זיי ניין, זי איז זייער א וואוילע געווען, זי האט מחנך געווען אידישע טעכטער אלע יארן, פארשטייט זיך אויפן לאבאוויטשער נוסח, די צניעות איז דארט נישט געווען קיין מציאה, דער רבי האט אמאל געזאגט אז ער קען נישט רעדן פון צניעות ווייל ער האט מורא די גאנצע שול העט ארויסווארפן, סאו הי העד היז וויק פוינטס, באט היז נאט וויק פוינטס האט ער גערעדט פון, אבער נישט געווען ביזי מיט קיין פוילע שיטה קדושה, דעטס ביאנד עניבאדיס אנדערסטענדינג וויאזוי דער איד האט משוגע געמאכט א קהילה, די אידן וואס האבן געוואלט זינגען איצט צמאים לדבר השם, אן אים מיט א מעשה מיט ציונות, אויף ציונות, ווער איז א ציוניסט היינט? איך האלט ער האט געדארפט מאכן נאך א זאך, ס'דא אין הלכות עבודה זרה אין רמב"ם איז דא אסאך מין עבודה זרות, אפשר האט מען געדארפט אויפוועקן אן אלטע עבודה זרה מ'זאל זאגן אז דאס טאר מען נישט, און אריינלייגן אין דעם כוחות און אויף דעם שלאגן מענטשן, דער אלטער האט געהאט א רעכט אנצורייצן מענטשן, איך האב געדאווענט אין סאטמארער בית מדרש אסאך יארן, איך האב געדאווענט דארט, מיין טאטע האט דארט געדאווענט. קײן זײ, זײ װאַרפֿן מיך אַרױס, האָב איך זײ מסביר געװען, אַז ס'טוט זיך אַ מוראדיקע עװלה, װײַל איך דאַװן דאָ נישט װײַל איך האָב ליב סאַקמער, קאַקמער, בײַ מיר איז סאַקמער, קאַקמער דרערטלינגערס, איך דאַװן דאָ װײַל איך דאַרף װאַטשן מײַן טאַטן, װען ער גײט אַראָפּ די סטעפּס, גײ איך פֿאַר אים, װען ער גײט אַרױף, גײ איך אין דער בעק פֿון אים, טאָמער פֿאַלט ער אַראָפּ, זענען זײ רוצחים, זענען זײ געװען נאָך אין דער הײם רוצחים, מאַרע-מאַרישע. פויערן רוצחים! יעצט ווי איז דאס אז מ'נעמט נישט אזא מנהלת און מ'פארשט זי נישט אויס? און איך וויל אייך זאגן איך האב מיטגעהאלטן מיט זייער אסאך מעשות, מיט דעם אויערבאך האב איך נישט מיטגעהאלטן ווייל ס'איז נאך נישט אנגעקומען צו מיר, אבער יעצט קומט ארויס אז זי טוט עס שוין יארן, ס'איז נישט מ'האט איר היינט געכאפט מארגן ארויסגעווארפן, זי טוט דעס שוין יארן, און ממילא וויל איך ענק זאגן דאס רשעות פון ענק. איז דאך אזוי גרויס, מען גייט ווייטער, מען זאגט נע, די לשון הרע חפץ חיים, ס'איז נישט דא א חפץ חיים, ס'איז נישט דא א לשון הרע ווען מען טאטש קינדער, איך האב געמוזט אויסגעבן טויזענטער, כ'האב אויסגעגעבן איבער זיבעציג טויזענט דאלער צו ברענגען חתימות פון די ישיר און דאס האב איך אנגעדרייט, און ס'האט מיך געקאסט זיבעציג טויזענט דאלער און מער ארומצופארן אין ארץ ישראל באקומען חתימות פון אלע רבנים, פון דעם וועם איך האב, פון וועם איך האב נישט זאלן זיי גיין אין דער ערד, איז ווי דאס אז מען נעמט נישט אהער אזא מנהלת און מען פרעגט זי אויס, און ווי איז דאס אז מען נעמט אריין מלמדים? סתם גאסן יונגען? מען נעמט אזא שטערן? וואס איז די קרעדענשעלס פון שטערן? ער איז א טעראריסט און זיין סוקוקוקוקוקוקוקולענער רבי איז זיינס א פעטער צו וואס? געווען א טעראריסט? זענען אלץ טעראריסטן שקצים? דער היינטיגער סקולענער רבי? א היטלער הרשע! און מען לויפט אים נאך ווייל ער קען מאכן הענגענגענגענ מען לויפט אים נאך, ס'איז דער רשעים ארורים, זיי מעגן דאס טון וואס זיי טוען, זיי האבן געהאט דארטן אן אלטן פארקאקטן שיקער א ראש ישיבה, און זיי האבן געפירט די גאנצע מערכה, זיי האבן מיט מיר אויך געוואלט פירן די מערכה, זיי האבן אויס געגעבן א חרם, זיי האבן געוואוסט נאך אזא חרם וועל איך מיך באקאקן אין די הויזן, און כ'וועל מוזן נעמען איזי אף מיר אפצוווישן די מחילה, ניין ניין ניין ניין ניין, איך האב נישט מיט דעם גארנישט, איך וואלט מיך נישט באקאקט. אפילו ווען סאטמאר רב רופט מיך, איך וואלט אים געשפיגן אין פנים, איך וואלט געזאגט דו ווייסט וואס עס גייט פאר אין די ישיבה? איך האב געהאט א חבר אין די ישיבה, שפעטער איז ער געווארן אן איידעם ביי א גרויסן צדיק אין ארץ ישראל, איך האב געזען אייביג ער איז אן ערנסטער, זייער אן ערנסטער געווען, יעדן אינדערפרי פלעגט ער מיר קומען זאגן ר' נחום, ווייסט וואס עס גייט פאר אין די ישיבה? גאנצעטע נעכט מען. פעצל פאר אים, און איך האב געזאגט קומט צו ר' נתן יוסף, און ר' נתן יוסף עשה עצמו כאילו לא ידע את יוסף, דאס אלעס איז דא געווען, סאטמאר רב'ס הויז בחורים זיינע שטוב מענטשן זענען נישט געווען די גרעסטע נואפים? און שוין, קען מען נעמען א מחנכת און מען קען איר זאגן הער מיך אויס, זאלסט וויסן ס'איז דא היינט ווידיאוס, איך האב זיי אפגעקאלט, איך האב זיי געפרעגט, איך האב דאך געמאכט א געזעץ אז אין אלע מוסדות מוזן זיין ווידיאוס, זאגן זיי יא, נאר נישט אין ארץ ישראל, דאס איז געמאכט אין אמעריקע, זאג איך, מ'האט עס געדארפט מאכן, זייטס אזעלכע שוואכלינגען, זיי זאגן אזוי. צו נעמען א מאן אין א מיידל סקול לאזט נישט ר' נחום ראזענבערג, און צו נעמען א פרוי אין א מיידל סקול זעט מען דאך אז ס'טויג נישט, פרעגט זיך וועמען זאל מען אריינשטעלן? זאג איך אים ס'איז דא די מיליטער האט אזאלעכע זאכן, די פליגערס וואס זיי פארן אן א מיליטער ס'איז קאנטראלד פון אונטן, אזאלעכע ראובאט פליגערס זאל מען אריינשטעלן, עטס זעטס משוגע? אז עטס זעטס אז א פרוי רעדט וואס מ'טאר נישט און זי טוט וואס מ'טאר נישט געט הער די העל אוט! מיט דעם וואס עטס מאכטס קאליע די אינגע קינדער, עטס מאכטס קאליע דזשענערעישאנס אוו דזשענערעישאנס טו קאם, איטס נאט דזשאסט דיס וואן פערסאן, און אונז זעמער אלע אויפגעוואקסן אינאיינעם, אונז קען מיר יעדנס יראת שמים, יעדנס, אונז האמיר נישט קיין פראבלעם, משה רבינו זאגט אז יענער וועט קומען מעוטף בטליתו, דעמאלטס וועל איך נישט וויסן, עס שטייט פון אר"י הקדוש אז ווען א מענטש טוט די גרעסטע חטאים טאמער קומט ער מיט א טלית זעהט מען עס נישט אויפן שטערן אבער די פשטות איז פשט אזוי ער קומט מעוטף בטליתו דו ווייסט נישט ווער ער איז לייזער בערלאנד גייט א גאנצן טאג מעוטף בטליתו מען דארף קענען די מענטש און אונז קען מיר יעדן ברוך השם ווייל אונז זעמיר אויפגעוואקסן אינאיינעם קיינער נישט געבוירן געווארן פון א בוים דאס איז וואס עטס מוזט אנהייבן צו פארשטיין מען דארף מער זיך נישט לאזן ס'איז אונזערע אידישע קינדער און אונז צאל מיר פאר דעם און די גאווערמענט צאלט אויך פאר דעם איך ארבעט אריין מוראדיג אין די גאווערמענט אז זאלן אהערנעמען די סקולס

עס איז נישט געפערליך, אונז גיימער עס דורך ברעכן, איך האב נישט קיין מורא, ביז איך האב דורך געבראכן אז ס'זאל זיין ווידיאוס אין אלע תלמוד תורה'ס, הע, קאסט מיר פינף און זיבעציק טויזענט דאלער האט עס מיך געקאסט פון מיין פאקעט, און עס האט געקאסט אסאך יארן. יעצט די גאווערמענט זאגט שוין היינט אז זענען מסכים אז מען מוז לערנען אין אלע פרייוועט סקולס וועגן דראג אביוז און וועגן סמאוקינג, איטס גאנא העפען רבותי דא גייט ווערן א קלין קאמיוניטי וועדער יו וואנט איט אר נאט, ס'גייט ווערן ארדענונג, מ'האט געטון ממש וואס מ'האט נישט געטארט, הו געוו ע. פלייאינג הוט אבאוט עניטינג, איך האב שוין נישט קיין קינדער אין תלמוד תורה און אין מיידל סקול, אייניקלעך האב איך, אבער איך נעם מיך אן פונקט אזוי ווי ס'וואלט געווען מיינע קינדער, יענעמס קינדער איז ביי מיר אויכעט אידישע קינדער, יעצט וויל איך עטס זאלט אויכעט אויסהערן וויאזוי די דורות פאלן, ירידת סאטמאר רב האט געוויינט ירידת הדורות, אונז ווייסט מיר נישט וואס דאס איז, אבער אונז זעהן מיר עס, איך זעה א חילוק צווישן פריעריגן דור און צווישן היינטיגן דור כרחוק מזרח ומערב, כדי איך זאל נישט זיין א בן יחיד וויל איך אייך ארויפלייגן א. קאזין, א קרוב, ער איז מיר זייער נאנט צום הארץ, ער איז א טשענגערער אייניקל, און איך וויל אז עטס זאלט הערן וואס ער האט צו זאגן, ס'דויערט צוואנציג מינוט, איך וויל דארט צולייגן איין זאך, ער רעדט דארט פון גיין שפאצירן מיט די פרוי, דאס איז א הלכה'דיגער איסור, די גמרא זאגט מען טאר נישט גיין מיט פרויען אפילו מיט די אייגענע שפאצירן, שאין הכל מכירין בקרוביו, דאס איז א הלכה, איך ווייס דאך אז ער נישט, ער האט געזען איינער גייט מיט די פרוי שפאצירן אין די גאס, נישט שבת, אינמיטן די וואך, האט ער אים צוגערופן און אים געזאגט ס'איז אסור על פי הלכה, דא איז דאך נישט דא קיין הלכה, וואס דער דברי יואל האט גערעדט האט מען געלאכט פון אים, און וואס ער האט נישט גערעדט מעג מען דאך זיכער, אבער מיט אן עירוב טאר מען נישט טראגן, כ'וויל עטס זאלט עס אויסהערן, ס'דויערט בערך פֿינף און צוואַנציק מינוט, אבער ס'איז זייער וויכטיג עס צו הערן. איז דא צוויי זאכן וואס איז דורך געגאנגען, אז מען מוז לערנען מיט די קינדער וועגן סמאוקינג, טאבעקא, אוודאי פארשטייט זיך די אנדערע טאבעקאס אויכעט, די דראג. סעקס מיט אלעם, און מ'מוז אויכעט רעדן וועגן דרינקינג, און איך ארבעט יעצט מען זאל רעדן וועגן סעקשועל אביוז אויכעט, און זיי האבן מיר געזאגט ס'העט דורכגיין, מ'קען דאך נישט אלעס מאכן מיט איין מאל, איט טעיקס טיים, און נאכדעם העט עטס מיר דאנקען, איך האב ענק אלע אין דר'ערד, די שטערן, די אלע בהמות, אנגעהויבן פון אויבן ביז אראפ, ענק אלע אין דר'ערד, איך וועל טון וואס איך דארף, עטס העט שטערן און איך וועל צוריק פייטן, ענד עט די ענד אוו די דעי יור גאנא לוז, יור גאנא לוז אלל די טשילדרען חס ושלום, יעצט לייג איך ארויף דא מיין קאזין, טשענגערער אייניקל, הערטס אמאל וואס ער האט צו זאגן. איך וואלט זאגן, איך בין געווען א בחור, איך האב געלערנט אין ארץ ישראל, איך מיין ס'געווען תש"כ, איז געקומען דער סקולענער רבי פון ראמעניע, מ'האט אים דעמאלטס ארויסגעלאזט, מ'האט אים ארויסגעלאזט פריי, געווען א איד וואס ער איז געזעסן פאר מענטשן אין תפיסה, אז מ'האט מחלל שבת געווען, מ'האט געארבעט שבת, האט די רעגירונג דיר צוגעשטעלט פרנסות, ער האט געבעטן מ'זאל נישט מחלל שבת זיין, און האט אויך פרובירט צוצושטעלן וויפיל ער האט שוין געקענט, און אז מ'האט געכאפט האט מען יענעם געשיקט. אין דזשעיל איז ער געשטאנען פארן שופט און געזאגט נעם מיך. געווען א א איד א איך מיין זיין צדקות לאזט זיך נישט זאגן און ער האט זייער שטארק אבאכט געגעבן אויף עניני קדושה האט ער ארויסגעגעבן א ספר וואס אין די גאס האט ער געהייסן אן אפגעפרעגטער מענטש אזאלעכע מנוולות צו רעדן אבער אונז ווייס מיר אז ס'איז געווען אזא חורבן ער האט געוויסט ווייל זעהט אויס בחורים זענען געקומען אים זאגן וואס גייט פאר און מ'האט אים אוועקגעמאכט די אייגענע קינדער. ישראל אברהם האט זיך געשעמט פון אים, און די אייניקלעך האבן זיך זיכער געשעמט, האבן זיך אלע געעפנט שילן, ס'שטייט כי יד על כס קה, דעם אייבערשטנ'ס כסא איז נישט גאנץ, ס'פעלט פון די כסא פעלט די א' איז עס כס, און ס'פעלט פונעם שם הוויה פעלט י ד, כי יד על כס קה, משיח העט קומען וועט זיך אלעס אויספילן, וועגן דעם שטייט אין השם שלם ואין. כסא שלם, דאס איז די מלחמה לשם בעמלק מדור דור, אויף דעם ליידן מיר נאך אין גלות, מ'האט געלאזט אלע בחורים זאלן טשעפען די אנדערע, מ'האט געלאזט מגיד שירים זאלן טשעפען בחורים, מ'האט געלאזט מלמדים זאלן טשעפען בחורים, ס'געווען א חורבן דא. לאמיר צוקומען צו די זאך יעצט. איז געווען דער סקולענער רבי האט געוואוסט עפעס וואס ס'גייט פאר, און אויך נישט געוואוסט אלעס, ווייל פארשטייסט נישט יעדער איז געגאנגען צו אים זיך אויסרעדן, און נישט יעדער בחור האט געפילט ס'פעלט אים עפעס, איז במילא לייף ווענט אן, ווי מ'זאגט, האט ער געמאכט אזא קונטרס ווי ער רעדט צו די. אידישע קינדער, און ער רעדט צו די געי קאמיוניטי, ער רעדט צו יעדן, זייער שיין, און ער האט עס געגעבן פאר א איד, דער איד איז ארומגעגאנגען אין אלע ישיבות אינדרויסן, ער האט עס געטיילט פאר יעדן, דער איד האט געהאלטן פארן שטארבן, האט ער מיך גערופן, און איך בין געגאנגען, ער האט געוואוינט אין פלעטבוש ערגעץ, איך דענק נישט פונקטליך ווי, און ער האט מיר געזאגט אזוי, ווילאנג איך האב געלעבט האב איך דאס פארטיילט, איך בין א שליח פונעם סקולענער רעבן און פונעם אייבערשטן, איך. בין שוין אריינגעקומען אין די יארן אז איך גיי שוין שטארבן, איז וויל איך עס איבערגעבן פאר אייך, ווייל איך האב שוין געהאט דעמאלטס א האטליין, איך האב שוין געהאט די אלע זאכן, איך האב נישט קיין מורא געהאט פון אים, איך האב קיינמאל נישט געהאלטן אז סאטמארער רב איז געווען דער גרעסטער מענטש אין אונזער דור, איך האב קיינמאל נישט געהאלטן ער האט דאס מערסט אויפגעטון, און איך האב קיינמאל נישט געהאלטן די אלע בולשיט וואס עטץ האטס אונז פרובירט איינצורעדן, אבער איך האב געזאגט אזוי, הער מיך אויס. כ'נעם עס גערן איבער, אבער אלס א שומר חינם, כ'וועל טון ווען כ'וועל קענען וויפיל כ'קען, ווייל איך קען נישט גיין אין פראנט פון א ישיבה, ווייל די שקצים גייען רופן די פאליס, צו אייך האבן זיי נישט גערופן אז איר זענט א איד מיט א ווייסע בארד, צו מיר, איך קען דאך די רשעים, דאס איז דאך אזאלעכע רשעים ארורים, הערסט, ס'איז אנבעליוועבל, איך גיי דאס נישט טון, נאר וואס, איך וויל עס ארויסגעבן, איך האב עס שוין איבערגעדרוקט אפאר מאל, כ'האב עס שיין מגיה געווען, און יעצט ווען איך געב ארויס אם ירצה השם מיין ספר, וואס דאס גייט הייסן אם ירצה השם אל תשלח ידך אל הנער, זאלסט. נישט אנטון קיין צער פאר די קינדערלעך. ס'קומט ארויס יא אז דארט שטייען יעדנס נאמען וועמען מ'האמיר געהאט אויף די ליסטע וואס מ'האט דא געטון חס ושלום רחמנא לצלן אבער איך האב עס איבערגענומען איך טו עס איך פיר עס ווייטער כ'בין נישט אזא פארמאט ווי ער כ'זאל שטיין פאר תלמוד תורה'ס ווייל פאר דעם קען מען היינט איינזעצן אויך און בפרט נאך די די סאטמאר'ס זענען דאך אזאלעכע שקצים איך זאג די גרעסטע נס פון די עשרה ניסים וואס דער אייבערשטער האט אונז באוויזן אז זיי האבן נישט גענומען דעם דברי יואל און אים געשטאכן

געשטאנען אינדרויסן און איינער האט עס אים אויסגעריבן, און די אנדערע חברה זענען שוין געווען עלטער אביסל זענען שוין ארומגעפארן מיט די קארס און זענען שוין געווען אין אלע עקן פון אמעריקע, אלע גאסן ווי מען קען אויפפיקן א הוקער, און די עלטערערע מענטשן זענען שוין געווען מיטן ווייב אין לאמע. פארשטייסט? לאז דיך אפ פון די אלע זאכן. און מען האט אים געזאגט, א איד האט מיר געזאגט, ער ער איז געשטארבן אפאר חדשים, א יאר צוויי צוריק, האט מיר געזאגט איך אליינס בין אריין צום רבין, האב אים געזאגט רבי ווען דו זאגסט שלש סעודות תורה זיצט יעדער וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים, יעדנס פיפיק איז אינדרויסן.

הארץ ציט ארץ ישראל איך בין געווען דארטן און ס'איז געווען שבועות כ'געדענק ווי יעצט ס'איז געווען שבועות קיצור א איד האט אים איינגעלאדענט פאר א גרויסן קידוש אין מירון און ער האט אים געגעבן טשיז קעיק מיט אלע גוטע זאכן און די טשיז איז געווען זייער טרוקן און ס'האט אים געשטיקט ער האט געדארפט האבן אביסל וואסער האט ער געזאגט דעם איד זייטס מוחל געבטס מיר אביסל וואסער צו טרינקען בקיצור נאכדעם האט סקולענער רבי געזאגט כ'האב געטון דא א גרויסן פראבלעם ווייסן מיר אז מ'דארף נישט מאכן אויף יעדע זאך עקסטערע ברכה כאטשיג ס'איז נישט געווען אויפן טיש ווייל אלעס גייט על דעת בעל הבית וואס דער באלעבאס וועט אים ברענגען איז נכלל אין די ברכה דער איד האט דאך מיר די סאודע נישט געברענגט צו די וואסער איך האב דאך געמוזט בעטן פון אים ממילא איז נישט שייך צו זאגן אז די ברכה האט ווערט געפטר'ט ווייל אלעס וואס איז די דעת בעל הבית ווייל ער האט עס מיר נישט געגעבן איך האב עס אים געבעטן שוין ער טראכט א מינוט צוויי דערווייל שטיקט אים די טשיז ער היסט שוין געט ער א זאג דער דין איז אז מ'איז

האסט געגעסן זאלסט געבן פארן סקולענער רבי, יא שטעל דיר פאר וואס דאס הייסט, א כבוד. יא, איז לאמיר יעצט גיין ווייטער. איז געגאנגען דער סקולענער רבי און האט איינגעפלאנצט א חסד לאברהם. דער מוסד חסד לאברהם איז געווען א מוסד א חד בדרא. איך געדענק אמאל אינמיטן די נאכט, איך האב זיך געוואלט זיצן אין מירון, איך בין געזעסן דארטן און איך האב עוסק געווען אין ענינו של עולם און העכערע זאכן, איז פון פסח ביז שבועות בין איך געזעסן אין מירון. וואו גייט מען עסן? וואו שלאפט מען? חסד לאברהם. כ'בין געווען דער נאכט-וועכטער, ממילא האב איך געהאט אומזינסט וואו צו שלאפן, און אינמיטן די נאכט געדענק איך איז אריינגעקומען א פאליס, און ער האט אראפגעדאמפט א קינד דארטן, און איך האב געפרעגט די פאליס וואס איז דאס, זאגט ער, ער איז אין א היימישע שטוב, זיין טאטע און זיין מאמע זענען געפארן מיט א אויטא, זענען געהארגעט געווארן אין א קאר עקסידענט, און דער דזשאדזש, דער שופט, האט געזאגט מען זאל זיי קודם געבן פאר חסד לאברהם, חסד לאברהם איז א היים. ישער מוסד, אריינטראגן דא צו חסד לאברהם, און פון דא וועט מען שוין נאכדעם טראכטן א תכלית. און איך פלעג גיין ביינאכט ווען איך בין געווען דער נאכט-וועכטער, פלעג איך ארום גיין קוקן וואס טוט זיך אין די צימערן, האב איך געהערט ווי דאס קינד וויינט, האט א גאנצע נאכט געוויינט, כ'האב גענומען די ליבערטי, די גאטס, איך האב אים געפרעגט, יונגעלע פארוואס וויינסטו? האט ער מיר דערציילט, ער איז געפארן מיט זיין טאטע און זיין מאמע אין א קאר, טאטע מאמע האט געהאט א קאר עקסידענט, זענען ביידע געשטארבן, און מ'האט אים דא אהער געברענגט. שטעל דיר פאר וואס א טראמא דאס איז פאר א קינד דורכצוגיין. ער האט אזוי געוויינט, איך האב געמוזט אויסהערן, און כ'האב אבער געמוזט אים בארואיגן אויך, האב איך אים געזאגט, הער מיך אויס מיין טייער קינד, אזוי גייט די וועלט, טאטעס ברענגען קינדער אויף די וועלט, זיי שטארבן און שייבישן צו זוכה צו פירן אונטער די חופה, אבער דו דארפסט זיך שטארקן, דוד המלך זעט אז ער האלט שוין ביים שטארבן, זאגט ער פאר שלמה המלך, וחזקת והיית לאיש, מען מוז זיך שטארקן צו זיין א מענטש. און איך האב אים געזאגט אזוי ער זאל וויסן אז ער איז נישט אליין, ער האט טאקע נישט א טאטן, א בייאלאדזשיקל טאטן האט ער נישט, אבער ער האט מיך, איך וויל זיין דיין טאטע ווילאנג וועסט דא זיין. און איך בין דארט געזעסן א גוטע פינף וואכן, פסח ביז שבועות, ס'איז געקומען די צייט אז איך זאל אוועקפארן, שוין שוין געדארפט אוועקפארן, ווייל כ'האב געדארפט צוריק גיין אין די ישיבה, און כלפיש האט דאך מיין טאטע באצאלט געלט פאר די ישיבה אז זיי האלטן מיך דארט, נאר דאס איז ארץ ישראל, האסט געקענט אוועקפארן, קיינער האט נישט געוואוסט, מ'האט נישט געוואוסט אפילו אז דער. פעילסט, און ס'איז געקומען פארן אוועקפארן זיך עס געזעגענען, פרעגט ער מיך, און ווער וועט יעצט זיין מיין טאטע? ווייל איך האב אים געזאגט, דארפסט דיך נישט זארגן, איך וועל זיין דיין טאטע, און ווער וועט יעצט זיין מיין טאטע? זאג איך אים אזוי, הער מיך אויס, מיין טייער קינד ביסט אין א גוטן מוסד, ס'איז א בית יתומים, מ'וועט נעמען קער פון דיר, אז ס'וועט דיר עפעס אמאל אויספעלן, וועסט דארפן האבן עקסטער אפאר צענט צו קויפן זאכן, צו מענטשן וועלן בוליען, קינדער וועלן דיך בוליען, צו כדומה. וויל איך דיר זאגן, דא האסטו מיין טעלעפאון, איך האב א טעלעפאון דא אין ארץ ישראל, ס'איז נישט געווען א כשר'ע פאון, ס'איז געווען א טרייפענער פאון, נאר וויאזוי האב איך עס געמעגט נוצן, ווייל אזוי ווי איך בין דאך געווען דער וואס כ'האב געבויעט מקווה'ס, האב איך עס גע'טובל'ט אין די מקווה, בהמות וואס זענען די רבנים לייגן אריין כוחות, סמארט פאון סמארט פאון, ס'דא יעצט א יונגל, פאריגע וואך איז ער געווען אין די צייטונג, א פערצן יעריגער ראצער, האט גערעיפט פינף מיידלעך, פרעגט מען אים ווי האסטו געוויסט אז א מיידל האט א לאך, וויאזוי האסטו געוויסט אז דו קענסט אריינגיין דארטן, דאס איז עס, אונז האמיר א חינוך! ווי האט ר' משה'לע געזאגט? עס איז חינוך הטהור! יא יא ס'איז ריין פון חינוך! ס'האט נישט קיין חינוך גארנישט! ס'איז ליידיג גייערס! און איך האב מיך געזעגנט מיט דעם בחור, איך האב געהאלטן מיט אים קשר א לאנגע צייט, פלעגט מיך קאלן פון מאל צו מאל, איך האב געשיקט אלץ פאר א יום טוב עפעס אפאר דאלער, איך האב געהאלטן קשר מיט אים, דער סוף איז געווען אז דער אייבערשטער האט אים אויך געהאלפן אזוי ווי ער העלפט פאר יעדן, און ער איז געווארן ברוך השם א חתן, ער האט מיך גערופן צו זיין חתונה אבער איך בין נישט געגאנגען ווייל איך בין דעמאלטס נישט. געווען, איך האב נאך נישט געהאט די מין יכולת צו פארן און צו קומען און די אלע זאכן, אבער איך האב געשיקט א שיינע מזל טוב, איך האב געשיקט א מתנה, און ער האט קיין עין הרע א אידישע לעכטיגע שטוב אין בני ברק אין ארץ ישראל, יא, אז דער אייבערשטער נעמט צו עלטערן פון קינדער, איז נישט ווייל ער וויל זיי צוברעכן, פארקערט, ער וויל זאלן זיך אויפהייבן, ווייל א מענטש קען זיך נאר אויפהייבן ווען ער פאלט אראפ. כי שבע יפול צדיק וקם, זיבן מאל פאלט א צדיק, ווייל אן דעם געפאלעכצער קען ער נישט אנקומען צו גארנישט. דאס איז געווען דער סקולענער רבי. די גאווערמענט, די איזרעילי גאווערמענט האט געוואוסט אז ס'איז דא א פרום יונגל וואס האט נישט קיין עלטערן, שיקט מען אים צום חסד לאברהם. חסד לאברהם האט געהאט זיבן אכט פלעצער אין מירון, דא און דארט. סקולענער רבי האט דארטן א טאכטער געהאט, ס'הייסט זיינס, דער אלטן סקולענער רבינ'ס א אן אייניק. וואס זי האט דארטן געפירט אין בני ברק, מען האט געפירט, ס'האט זיך געטון א געפירעכץ, און ס'איז געווען א שיינער מוסד, ביז ויקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, געקומען דער שטערן, דאס איז דער זעלבער רשע שטערן, דער וואס ער האט דן געווען וויאזוי מען זאל מיך ארויסטראגן, און די אלע, דער ארגון משמרת הפופיק דא, און איך האב אנגעשטעלט, איך האב אים געזאגט, זאלסט וויסן, איך האב עווידענס. אז דו האסט געגעבן בחורים פילס זאלן נישט קריגן א קישוי אבר ס'זאל נישט ווערן קיין עראוזד דער אבר זאל נישט ווערן שטארק און דאס איז אגענסט די לאו קודם ביסטו נישט קיין דאקטער און נאכדעם דו הרג'סט אוועק די קינדער ווייל שפעטער נאכדעם ווען זיי האבן עס גענומען א יאר צוויי פלעגן זיי קומען צו מיר איך דארף חתונה האבן און מען זאגט מיר אז ס'שטעלט זיך אויף דער אבר ביי מיר איז עס אפגע'פגר'ט פלעג איך זיי מוזן שיקן פאר העלפ ביז איך בין דערגאנגען וואס דא גייט פאר. אזויפיל מענטשן האבן נישט קיין קישוי אייבר וואס איז דא געשען? האב איך זיי געזאגט די אלע פון די משמרת א פיפי כהאב אפגעקאלט דא איז דא איינער וואס הייסט יוסף דוד קרויס גייט מיט קריעת ים סוף מיט לעיקוואד קומען דא משמרת הצניעות ער קומט פון לעיקוואד האב איך געזאגט גאו טו העל בעק טו לעיקוואד אונז ברויך מיר דיך נישט אונז איז נישט קיין עוולה אז א בחור ווערט א קישוי אייבר כהאב מסביר געווען סאיז די בעסטע זאך פארן בחור שטעל דיר פאר ווען דער בחור ווערט געבוירן און קומט ארויס פון זיין מאמעס בויך איז ער פֿיר פונט פֿינף פונט זעקס פונט זיבן פונט אכט פונט שוין א גרויסע בעיבי, יא. שטעל דיר פאר די מ'גייט אים מל'ען האט ער א קליינע פיניס, האט ער קליינע באלס, אלעס איז קליין. שטעל דיר פאר ווען דאס סטרעטשט זיך נישט אויס און ס'בלייבט אזוי קליין ווי ווען ער איז געבוירן, וואלט ער נישט געהאט קיין באלס, ער וואלט געהאט עם ענד עם טשאקלעט. דער אייבישטער האט עס אזוי געמאכט כדי תיקון עולם, ער מאכט אים ער ווערט געבוירן קליין און מ'ווערט גרויס. שטעל דיר פאר, קוק דיך אן היינט. ביסט איך ווייס טרי הונדרעט פאונדער, ביסט קיין עין הרע הויך זעקס פיס צען אינטשעס, שטעל דיך פאר ווען די דארפסט אזוי ארויס קריכן פון דיין מאמען, איט וואד נעווער העפען, איז במילא דאס איז דער אייבישטער פירט די וועלט די גאנצע צייט, אזוי דער תניא מסביר, תניא איז מסביר אז ווען א אומן מאכט א טיש בלייבט דער טיש טיש, ער האט נישט צו צעפאלן, דער אייבישטער האט געמאכט די וועלט אז ער האלט עס אין איין פירן נאך און נאך און נאך, און ער האלט אין איין איבערזינגען יהי רקיע יהי אור, איז במילא איז דא א. כאטש איז יעדע מינוט אין די בריאה, ס'איז נישט איינמאל באשאפן געווארן, ס'איז היינט, יעצט, די מינוט, בכל יום יהיו בעיניך כחדשות. איז געגאנגען דער פריעריגער סקולענער שרול אברהם, קינדער האט ער דאך געהאט גענוג, און ער האט נישט געהאט זיי צו געבן דזשאבס, ווייל ער איז אליינס נישט געווען קיין סוקסעספול מענטש, ווייל ער פלעגט פֿיר נאכמיטאג קומען ווינטער צען מינוט צו די שקיעה און גיין דאווענען שחרית. וואס האט ער געטון?

און כ'האב געזאגט רבי איך נעם מיך אונטער, איך געדענק נאך ווי היינט, ער איז שוין געוען געשטארבן, ער איז געלעגן דארטן אין סקלענדער בית מדרש אין ווילימסבורג, איך בין צוגעגאנגען צום ארון, כ'האב געזאגט רבי איך האב דאך נישט דערלעבט עס צו זאגן ביי לעבנס טאג זאג איך דיר יעצט איך נעם מיך אונטער צו בויען א מוסד, אין דעם זכות זאל נאוועלע זיין געזונט. ענד געס וואט, זי איז געזונט געווארן, ס'איז געווען א פלא, נישט נאר זי איז געזונט געווארן, זי האט חתונה געהאט אויכעט און זי האט געברענגט פינף קינדער אויף די וועלט אויכעט. ער איז געגאנגען דער שטערן ימח שמוניק, דאס איז דער סקלענדער משפחה, זי איז געווען א שטערן, זי איז געווען פון די.

האט נאוועלע אנגעהויבן קראנק צו ווערן, ס'האט געדויערט אפאר חדשים, זי האט צוריק באקומען די קראנקהייט און זי איז געשטארבן, זי האט איבערגעלאזט פינף יונגע יתומים'לעך, דאס איז שטערן, דאס איז סקעלען, שטערן, מיט אלע בולשיט, חסד לאברהם, מיטן אשר נשבעתו לאבותינו מימי קדם, די האול בולשיט סטארי. אלע זיינע קינדער דא האבן די זעלבע געטוהן, סקולענער רב האט יעדן געלאזט, אין מירון איז דא א מוסד סקולען מען שנארט אויף דעם געלט, ס'איז נאר נישט דא קיין קינדער דארטן, ס'איז שוין צען פופצן יאר וואס איך ווייס אז ס'איז קיין קינד נאכנישט אריין געגאנגען דארט, פארשטייסט וואס דא טוט זיך, און דאס זענען די גרויסע צדיקים, פאר זיי זאל מען אונז מורא האבן. איז דער היינטיגער סקולענער פון ווילימסבורג ער געווען דער גרעסטער שייגעץ דער גרעסטער לאו לייף וואס איז געווען אין קענעדע ווי מען האט געדארפט דורך פירן א גט וואס מען האט נישט געדארפט ווי מען האט געדארפט דורך פירן

קען איר ווען שמות וועט דיר גארנישט העלפן די ביסט א דרעטליגער די האסט ארויס געווארפן א איד פון א שול דער איד איז דיר קיינמאל דאס נישט מוחל איך בין דאס קיינמאל נישט מוחל און די וועסט נישט האבן קיין תקומה די וועסט איבערלאזן אזא חורבן א דור אז ס'וועט זיין א גרויל צו קוקן די שמוציאן וואס די ביסט ווער ביסטו דאס איז די פרשה פון סקוקוקוקוקוקולענע רעבן יעצט ווען סאיז געקומען ארויס צו גיין קעגן מיר האט דער סקולענע רבי געזאגט פאר ער איז געוואויר געווארן יצחק לבנה שטערן, האלט ביים ארויסגעבן א בריוו, נישט וואס איך האב מיך דערשראקן, איך זיץ היינט, מ'האט שוין ארויסגעגעבן צענליגע בריוון, און איך זאג פאר יעדן איינעם שקויעך, איך האב נישט קיין מורא פאר דעם, איך דארף נישט פון אים גארנישט, שידוכים וועל איך טון בעזרת השם, כ'האב שוין אפגעטון ברוך השם, און געלט האב איך קיינמאל פון ענק נישט גענומען, איך האלט אז ענקער געלט איז נבילות און טרייפות, דאס וואס סאטמאר רב האט געזאגט אז מ'טאר נישט נעמען קיין געלט פון די מדינה ווייל ס'איז כח פועל בנפעל דאס איז ענקער געלט קודם כל דאס געלט וואס עטס האטס איז געגנבעט פון די יו עס גאווערמענט מיט ליגנטס און מיט איי מען האט געוואלט אריין שטעלען א פרוי אין משוגעים הויז און כאפען קינדער און כאפען אירע קינדער מיט מאכען מיט עטס האטס איין שטיק גניבה גזילה אסאך מאל ווינדער איך מיך ס'ווינדערט מיך וויאזוי האט סאטמאר רב זיך געטרויט צו רעדען אויף נישט כשר געלט זיי ער האט נישט געהאט א דיים א דיים האט ער נישט געהאט און זיין גאנצע פארמעגען וואס איז געווען כשר געלט אלעס איז געווען שקר ליגענט בלאף און גניבה גזילה. כ'ווייס נישט, האט זיך נישט געשעמט אפילו. נאר וואס, ביי מיר איז סאטמאר רב די זעלבע אזוי ווי דער פון פוטין פון רוסלאנד, אזוי ביי מיר סאטמאר רב אויכעט. דער פוטין שרייט יעצט אז די גענערעלער האבן אים פארפירט, און סאטמאר רב האבן אויכעט די גענערעלער פארפירט, באט דער חילוק איז אז דער אלטער האט נישט געעפענט א טיר זאגן יעצט קענען אריינקומען כל דכפין ייתי וייכול. ס'איז געווען אמאל א צייט ווען איינער פון די פרעזידענטס אין אמעריקע האט געזאגט איך גיי יעדן טאג האבן א שעה וואס כ'וועל אויסהערן פון יעדן קאמפלעינס מיט קאמפלעמענטס, און אזוי האט ער טאקע געטוהן. דער סאטמאר רב איז געווען ארומגענומען מיט רשעים ארורים ימח שמם. נאכאמאל, ס'איז א רשעות געווען אז א בחור האט געדארפט עפעס קאמפלעינען צום סאטמאר רב האט ער נישט געקענט אריינגיין, ס'איז געווען א בחור, איך האב ענק שוין געזאגט, ער שפעטער איז געווארן אן איידעם ביי א גרויסן רעבן אין ארץ ישראל, פלעגט קומען וויינען צו מיר יעדן טאג אין די ישיבה אין סענדז סטריט, מ'קומט אים טאטשן, פאטשקענען, ס'האט אים זייער וויי געטוהן. און ס'איז נישט געווען צו וועם צו קאמפלעינען, דאס גאנצע נתן יוסף האט זיך אויסגעלאכט, ער האט געזען אז ער זאל בלייבן דער ראש ישיבה, דאס איז געווען זיין פאוביע, און זעט אויס ער האט גוט געפירט, זיין הארץ האט אים גוט געזאגט, ווייל דער סוף איז ער געווארן א דרעטליגער, א דרעקליגער, מ'האט אים געשיקט אויף לאנדאן, פון לאנדאן איז ער געלאפן צוריק דא, און ער האט געזאגט פאר זיין זון, איך בין געבליבן מיט גארנישט, נאר מיט'ן אייבערשטן, ביסט מיט'ן אייבערשטן אויך נישט געבליבן, די שייגעץ, דו האסט אזויפיל. בחורים אין דר'ערד געלייגט פאר גארנישט, שלמה יענקי געלבמאן מיט די אלע שקצים די נאנטע דיינע מענטשן, די האסט דיק אייוועלט שוין ארויסגעווארפן, ס'איז ארויסגעווארפן די שוואכלינגעס, אפגעפייגערט און פארטיג, דעטס איט, יעצט האבן זיינע קינדער געמיינט אז אין סאטמאר וועלן זיי האבן עפעס און נישט האבן גארנישט מ'וועט זיי אויכעט ארויסווארפן ווען די צייט וועט קומען, איז דער סקקקוקולענער רבי האט געמאכט א נייע מאוומענט, איך דארף חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו זאלן זיי אלע גיין אין בוידעם, איך דארף האבן פאר מיינע קינדער פרנסה מיט שול, און יעדער האט זיך. א שיינעם שיעור. יעצט דער שייגעץ דער וואס האט איבערגענומען דא אין ווילימסבורג וואס ער איז דער עלטערער וואס ער איז שיער געפייגערט נאכדעם ווען ער האט מיך ארויסגעווארפן האט אים דער דאקטאר אין קענעדע געגעבן א פאלשן נידל און ער איז שיער געשטארבן אבער איך איך האב געקענט באשטיין ער זאל לעבן איך וויל ער זאל זעהן אז זיין גאנצע רשעות האט נישט אויסגעטוהן גארנישט פאר קיינעם ס'האט נאר געהארגעט משפחות דאס אלעס וואס ער איז איין הורג נפש בשוגג צו במזיד פארוואס ווייל ס'איז געווען דארטן א א גאדפאדער געהייסן ברוך אברהם פערלמוטער וואס אליינס ער איז א גנב, זיין געלט איז פול מיט גניבה, ערליך געלט, סאטמאר רב איז געווען ביזי מיט ערליך געלט, דא איינער וואס האט ערליך געלט, איז ער געווען דארטן אין קענעדע און געהאט עפעס דא, מען האט אים געגעבן א נידל און ער געהאט צו טון מיט די לעבער און ער איז שיער געשטארבן, אונז וואלט נישט געבאדערט ווען ער שטארבט, ער האט נאך גארנישט אויפגעטון אויף דער וועלט אחוץ מאכן ניניניכך ישיבה, און דעמאלטס האבן זיי ארויסגעגעבן א פייערדיגן בריוו אויף נחום ראזנבערג איך בין אין חרם, דער יצחק לבון שטערן האט נאך צוגעלייגט דארטן אז קענסט צולייגן דעם דברי יואל'ס נאמען אויכעט, ס'האט מיך נישט געווען געבאדערט, ביי מיר איז דער דברי יואל געווען אן אפגעפרעגטער מענטש מכל וכל, אפגעפרעגט, ווייל זאלסט דיך אויסלערנען, ווילאנג יעדער קען נישט אריינגיין זאגן זיין מיינונג איז ער גארנישט ווערט, און דאס האב איך אלעס געשריבן, איך וויל אריינגיין רעדן מיט דעם מענטש, איך וויל אים זאגן וואס ס'גייט פאר אין די ישיבה, דאס האבן זיי נישט געוואלט, ניין ס'גייט אלעס פאר גוט און מ'נעמט נישט קיין געלט. ציונים וועט אריין א שיגעון כי בשיגעון ינהג נער זאגט דוד המלך ס'וועט אריין א שיגעון אין קאפ אז דאס ציונות געלט איז טרייפע און ער אליינס האט גענומען אין ארץ ישראל מען האט מיר געוויזן איך בין געווען דארט מען האט מיר געוויזן ס'דא א ישיבה סאטמאר רב דער דין פון אמעריקע איז רבי יואל טייטלבוים און געשטאנען אז זיי האבן באקומען עפעס הונדערט טויזנט שקל פאר זייער מוסד אבער דאס האט מען נישט געוויזן פאר קיינעם אה אבער דער רבי געווען הייליג שור איז ער געווען הייליג איז געגאנגען דער סקוקו קולענער האט ער דעם זון דעם שייגעץ און ער געגאנגען האט אונטער געשריבן א בריוו ער האט מיך נישט גערופן און ער האט זייער גוט געוויסט וואס דא גייט פאר ווייל זיין זיידע האט זיך דאך מוסר נפש געווען פאר די אלע זאכן מיך נישט גערופן גאר ער שרייבט אונטער א הפקר יונג שרייבט אונטער נישט וואס כ'וויל נאכאמאל מסביר זיין אמאל איז סאטמאר געווען א קלאוזד קאמיוניטי א מעסד אפ קאמיוניטי און מ'האט מורא געהאט צו גיין דערציילן אז יענער האט אים גערעיפט אדער מאלעסטעט אדער מ'האט מורא געהאט ווייל איצעלע פימפ האט געשריבן א בריוו איך האב אויסגעלערנט דעם עולם, סטיקס און סטאונס וויל ברעיק מיי באונס, באט נעימס וויל נעווער הארם מי, שרייב וויפיל דו ווילסט, קענסט ארויף שרייבן וואס דו ווילסט, כ'האב אפילו אנגעזאגט פאר מיינע קינדער אז נאך הונדערט און צוואנציג ווען זיי וועלן מיר בויען א מצבה, כ'האב דאך מיר געקויפט א פלאץ, זאלן זיי מאכן צוויי מצבות, כ'האב איבער געלאזט געלט, איינס איז א שטייענדיגע אזוי ווי מען מאכט אין אמעריקע, און איינס איז א ליגענדיגע אזוי ווי מען מאכט אין ארץ ישראל, כ'האב אנגעזאגט אין די צוואה אז מען זאל שרייבן נישט לאזן איין סקווער אינטש ליידיג נישט געשריבן. פרעגט מיך מיינע קינדער און טאטע וואס זאל איך שרייבן? איך זאל שרייבן אתה יצרת עולמך מקדם? איך זאל שרייבן אתה, וואס דו ווילסט זאלסטו שרייבן, זאלסט נישט לאזן ליידיג. פארוואס? דא זעצן זיך צאם אפאר לייצים וואס זיי זענען רועה זונות וואס מ'האט זיי שוין געכאפט מיט משכב זכר, און זיי זאגן מ'קען נישט שרייבן אויף אים אזוי, נאר מ'קען נישט שרייבן אויף אים אזוי, ער איז יא געווען א רב צו ער איז נישט געווען. זאגן אז סאטמאר האט דיך נישט אנערקענט אלס א רב ביסטו נישט קיין רב. אויב דאס איז דיין טייטל, האסט דאך פארהערט הוראה, נאר דא אונז האבן מיר אן אנדערע שלחן ערוך, גאט איז אין די סייד, דער אייבערשטער, מען פרעגט אים נישט, זיין תורה, ווי דאונט קעיר פאר, איין תורה איז דא, דער דברי יואל, און דער דברי יואל אליינס איז אויך נישט געוואוסט וואס מען טוט אפ אונטער זיין רוקן אלע שייגעץ שטיק, ס'איז דא אזא תלמוד תורה וואס מיליאנען מענטשן געבן געלט, ער גייען יצחק לבנה שטערן, מען האט אים ארויסגעווארפן פון ענגלאנד, איז ער געקומען און ער געברענגט איין טאג דא און נישט יעצט. צען יאר צוריק האט ער געברענגט די גאנצע תלמוד תורה מיט אלע באסעס דא אין פראנט פון מיין הויז, איך האב שוין לאנג נישט געוואוינט דא איך האב שוין געוואוינט אין ווירדזשיניע, און דו פארשטייסט די דעם משוגענער האט געמיינט איך האב מיך דערשראקן ווען דו ברענגסט קענסט ברענגען דעם רעבן דעם אלטן זכרונו לברכה רעבן פון קבר ארויס מיטן ארון העט מיך אויך נישט באדערן ווייל איך האב פאר דעם איד נישט געהאט א טראפ רעספעקט ווייל איך טענה ווי לאנג א מענטש איז א מנהיג מוז יעדער קענען צוקומען יעדער מוז זיך קענען אויסרעדן דאס הארץ און אויב דאס איז נישט דא איז ער קיין מנהיג נישט איז ער א דיקטאטאר פונקטליך אזוי ווי סטאלין. שוין, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן אונטערגעשריבן א מורא'דיגן בריוו קעגן מיר. פשי! ס'האט דאך מיר אזוי וויי געטון, דו האסט נישט קיין השגה. און ווינער רב דער אפגעפליקטער אייזלער רופט מיך, דער האט גע'גנב'עט א שול, כ'האב דיר געזאגט, ווען דער ערשטער מענטש מופט דארט אריין קריגט ער א הארץ אטאקע און פייגערט. זאגט ער מיר, איר ווייסט, מען וויל אייך לייגן אין חרם אויף דעם. פרעג איך אים, אנטשולדיגט מיר ווינער רב, איך קען נישט די אלע לשון קודש טערמינאלעדזשיס, איך האב נישט געלערנט אין אייער חדר, כ'וויל וויסן איין זאך, איך וויל קענען

שם איז א ברכה לבטלה, ווייל דער אייבערשטער הערט דיך נישט אויס, דו האסט ארויסגעווארפן א איד פאר נאו ריזען פון א שול, און א שול ווי כ'האב געדאווענט דארטן יארן, מיין טאטע האט אויך דארט געדאווענט, נישט וואס ס'בענקט זיך מיר, ס'איז אן אנדערע עולם עניוועי, אבער כ'וויל דיר זאגן, דאס וואס דו האסט געטון, וועט קיינמאל דער אייבערשטער דיר נישט מוחל זיין, דו'סט זיין פארפאלן פון די וועלט און פון יענע וועלט, דו און דיינע קינדער עד סוף כל הדורות. דו האסט געמעגט טון אזא זאך? ווער? הא? ווער ביסטו? ביסט א איד וואס איז געקומען פון ראמעניע? דאס איז אלעס וואס דו ביסט? עס קומט יעצט פסח, פסח איז פה סח כהלכתו, דאס מויל זאל רעדן וואס מען דארף, נישט קיין שטותים, נישט קיין לשון הרע'ס, אדרבה אינעם ענין פון לשון הרע בין איך א גרויסער חסיד מען זאל יא רעדן, ווייל איך זע די וואס אלע וואס רעדן לשון הרע'ס האבן געמאכט א תיקון עולם, מען מאכט א מורא'דיגן תיקון עולם, מענטשן האבן מורא צו טון זאכן וואס זיי וואלטן געטון נאר זיי ווייסן ס'וועט ארויסקומען אין די גאס, לויטן חפץ חיים דארפסט מברר זיין, דו האסט געזען צו ס'איז געווען מחמת כמכחול בשפופרת, די אלע זאכן איז זייער גוט, אבער ס'איז נישט אויף טעגליכן לעבן פון א. קאמיוניטי לייף, איי ס'דא אין די תורה די אלע ארורים מיט די אלע זאכן? נישט אין אזא זמן ווי אונז לעבן מיר היינט, אונז לעבן אין אזא זמן וואס א איד קען יענעם בא'גנב'ענען בשאט נפש, א איד קען יענעם וויי טוהן בשאט נפש, א איד קען וואוינען מיט יענעמ'ס טאכטער בשאט נפש, כאטשיג דו ווייסט דו הרג'סט איר אוועק אויף אייביג, אבער נאכדעם וועט מען נישט טוען לשון הרע, און דאס איז געווען די פעלער פון הרב. קניבסקי ער איז יעצט געשטארבן ער איז געווען ביזי אז מען טאר נישט גיין צו די פאליס ווייל ס'איז לשון הרע מען מעג גיין נאר שטילערהייט זעט אויס ער האט פארגעסן די גמרא הלוואי שיהיה מורא שמים כמורא בשר ודם פאר דעם האט מען נאך אביסל מורא פארן אייבערשטן האט מען נישט קיין מורא פארן דזשאדזש האט מען נישט קיין מורא מ'עט נעמען א גוטן לויער יעצט אז סקומט אזא יום טוב ווי פסח דארף מען זיך נעמען אין די הענט אריין מען דארף זייער וואטשן אויף די קינדער דאס איז נישט קיין שום מין התחייבות איך האב געזאגט פאר אפאר יאר צוריק אז יעדער מענטש זאל קומען און ביי קריאת התורה זאלן צוויי אידן נישט אויסהערן דאס ליינען, און מען זאל ארויסגיין קוקן וויאזוי די קינדער שפילן זיך, ווייל ס'קומען אסאך חזירים פון די געגנט און זיי ווילן לאקערן אויף די קינדער, און ס'טאקע אזוי געווען, מענטשן האבן מיר געזאגט זיי האבן אוועקגעטריבן מענטשן, קאלט מיך איינער אן נאך די אכט טאג פסח, ער וויל וויסן וואס מ'האט געליינט היינט אין בית מדרש, פרעג איך אים למאי נפקא מינה צו וואס דארפסטו דאס וויסן, מ'גייט עס שוין נישט איבערליינען, זאגט ער ווייל דו האסט געזאגט אז מ'זאל וואטשן די קינדער, און איך האב נישט געהערט קיין. קריאת התורה פרעג איך איין מינוט, האסט נאכנישט געהערט דעם לעצטן טאג? זאגט ער ניין כ'האנישט געהערט גאנץ פסח, כ'ווייס נישט וואס מ'האט געליינט. זאג איך וואויל איז דיין חלק, דו האסט דאס בעסטע געהערט דעם קריאת התורה, קיינער האט עס נישט אזוי גוט דערהערט ווי דו. דו דארפסט זיצן אין בית מדרש, לאזן דאס קינד זאל זיך שפילן אינדרויסן, ווער ווייסט וויפיל חזירים ס'דרייען זיך דא ארום, און נאכדעם רופט מען א גאסט. ס'דא ביי אונז איז דא איינער, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער, איך מיין ער איז נעבעך אביסל בארירט, יעדעס מאל ער לויפט צו צו יעדן גאסט, קום צו מיר אויף שבת, קום קום, זאג איך, דו פערד וואס דו ביסט, דו האסט דאך קינדער אין שטוב. און אז מ'עט טשעפען דיין קינד, דו ווייסט דאך אפילו נישט ווער יענער איז, דו ווייסט נישט צו ער איז א איד אינגאנצן, קום צו מיר אויף שבת. זאגט ער אברהם אבינו, אברהם אבינו, זאג איך, לאמיר דיר עפעס זאגן. איך וועל דיר דערציילן די מעשה פון אברהם אבינו וויאזוי איך האב עס געלערנט, נישט וויאזוי דער רבי האט עס פאר מיר געלערנט. אברהם אבינו האט געהאט א וואסער, וואס דער וואסער האט געפליסט אין זיין בעקיארד, און ער האט אויך געהאט. א בוים, און דאס איז די טייטש אין פסוק היש בו עץ אם אין, צו ס'איז דא אזא בוים, ווען א מענטש איז געווען ביזי מיט עבודה זרה און מיט זנות האט ער נישט געקענט אריינגיין צו אברהם אבינו, כאטש ער האט געהאט פון אלע פיר זייטן טירן יא, אבער האט נישט געקענט אריינגיין, ס'איז געווען צוגעשפארט, ער איז אריין ער האט זיך גע'טובל'ט און ער האט אויסגעטון פון זיך אלע שמץ הרהור עבודה זרה, האבן זיך די צווייגן ארויפגעבויגט ער זאל קענען דורכגיין, אזוי ווי א טאל בוט, ס'האט זיך אויפגעהויבט, און דאס וואס איך זאג ענק דאס שטייט אין זוהר און אין מדרש. אויטש. דעמאלטס האט ער געוואוסט ער קען גיין זויפן. ווען דו וועסט האבן אזא בוים ביי דיר אינדערהיים קענסטו אויך ארייננעמען וועמען דו ווילסט. און ווילאנג דו האסט עס נישט נעם קיינעם נישט אריין, ס'איז נישט דא קיין מצוה. פרעגט מיך איינער וואס זאל איך טון מיט כל דכפין ייתי וייכול, האב איך אים געענטפערט כל דכפין דיין משפחה, דיין ווייב מיט די קינדער, אויף זיי איז דאס געזאגט געווארן, ס'מוז נישט זיין אז דאס איז א פרעמדער, פארשטייסט? זאג איך אים און אחוץ פון דעם זאג איך אים דער דו זאגסט דאך גענוג ליגנט ביים סדר דאס איז דען דער איינציגער ליגנט וואס דו זאגסט, האסטו געזאגט נאך א ליגנט כל דכפין ייתי וייכול, די תי' איז געווען די געשפארט איט דאזענט מעיק עני דיפערענס דארפסט נישט אריינלאזן קיינעם אין שטוב ווייל די צרה און די ווייטאג וואס ס'טוט זיך נאכדעם דאס איז אנבעליוועבל יול נעווער קליים אוט אוו דיס ס'נאך היינט דא קינדער וואס זיי קומען צו מיר אין בית מדרש און זיי דערציילן וואס מ'האט מיט זיי געטון פאר צען יאר צוריק און זיי דעי נעווער גאט אווער איט און איך האב זיי געשיקט צו טערעפי זאגן זיי אונז גיימיר שוין יארן ס'העלפט נישט ס'העלפט פאר א טויטן באנקעס. טערעפי איז אויך נאר גוט, ס'געבט פאר איינע פון צען וואס זענען א שטארקע ברעין און זיי קענען זיך ווי מען זאגט אליין צוריק שטעלן אויך, דער טערעפיסט העלפט נאר צו אביסל, זאלסט קיינעם נישט גלייבן, יעצט איך וויל דיר זאגן א זאך, ווען איך זאג קיינעם נישט מיין איך מיין שווער אויך, און דיין טאטן אויך, דיין טאטע קען זיין פונקט אזא נואף, ער האט שוין אן אלטע באבטשע א ווייב, אפשר האט ער זי שוין נישט, אפשר איז ער שוין אן אלמן און רייבט זיך שוין אויס אונטער די דאכענע, און ער טרעפט דא א שיינע אייניקל, געשטופט ער אין איר אריין, און דאונט טראסט עניבאדי, נאובאדי שוד בי טראסטעד. חוץ פון דעם וואס דאס די שיינקייט פונעם יום טוב איז, טאטע האט דאך שוין חתונה געמאכט די קינדער, און די אייניקלעך זיצן זיך ביי זייער טאטן אין וויינגארטן, איטס אבאוט טיים יו רילעקס. איינער האט מיך געפרעגט, ער וויל נאך ארבעטן נאך צען יאר ווייל ער פילט נאך ער איז געזונט, ער איז סיקסטי פייוו, זאג איך אים ביסט א משוגענער, דער אייבערשטער געט דיר זאלסט לעבן און זאלסט זיך קענען אביסל אינדזשויען, און איך זאג שוין זאלסט לערנען די גמרא מיט די תוס' וואס האסט קיינמאל נישט געלערנט און וועסט נישט אנהויבן יעצט, עטליעסט אינדזשוי לייף, גיי פון איין אייניקל צום צווייטן, פאר אביסל אויף אנדערע פלעצער, זע די וועלט. גייסט און שטעלסט דיך אליינס אריין אין א תפיסה, זאלסט ארבעטן? נא, דו ביסט משוגענער, דו ביסט א משוגענער, מען קען אבער גארנישט העלפן יעצט. וועגן דעם סדר ביינאכט מיט די וויינען, בעט איך דעם עולם, האב שכל, געב נישט קיינעם צו טרינקען וויין, ווייל סוף כל סוף, איט'ל האונט יו ענד יור טשילדרען, דאונט דו איט. איט, ס'פעלט דיר נישט אויס, ס'איז איינע פון די גרויסע קילערס, דרינקינג איז וואן אוו די ביג קילערס, איי ס'שטייט? כ'האב איינעם אמאל געזאגט, דער פיפיק שטייט אויכעט, אז דו טרינקסט און דער פיפיק שטייט ביסטו אויף צרות, סאו הער אויף מיט דעם ס'שטייט, אונז ווייס מיר אלעס וואס עס שטייט, פריער דא אן אלטער איד ער האט געהייסן צעהלים רב, ער האט נישט געטארט גיין מיט א רעזשוואלקע מען האט עס אים צוגעגאנבעט, ווייל סאטמאר רב גייט מיט א רעזשוואלקע, דאס איז געווען סאטמאר, דער חינוך, דער רב האט אונז גוט אויסגעלערנט, יעדער איז געווען א איד א למדן, ער האט יעדן אויסגעלערנט זיינע. שייגעץ שטיק וואס ער האט געוואלט. דער אלטער צעהלים רב האט געגעבן א הכשר אויף קדם, שרייבט ער כשר לקידוש ולארבע כוסות. ס'האט מיר דערציילט א נאנטער תלמיד זיינער, איך וויל אים נישט ארויף לייגן אויפן האטליין ווייל איך ווייס דאך נישט צו ער איז מסכים, האט ער דערציילט אז מען האט געברענגט פון קאליפארניע די וויין, סאך יארן צוריק, מען האט ארויף געלייגט אויף יעדן איינעם א שלאס מיט א בלאמבע, און ס'איז געווען א גרויסער האגל אויפן וועג, ס'האט געכאפט דארטן ווי די שלאס איז, ס'האט עס אביסל אוועקגערוקט,

האבן זיך פארלירן א סוירטען אמאונט, דער צעהלים רב איז איינגעגאנגען אויף דעם, איז וואס זאל איך דיר זאגן, צוויי ערנסטע רבנים און בעל מכשירים, אבער דער גליון משנת רבינו יואל הקדוש והטהור והגאון האט פון יעדן געלייגט אין דרעק, ער איז נישט געווען אזא גרויסער קדוש און טהור און א גאון ווי מען האט אוועק געמאכט יעדן, איז ער געבליבן דער איינציגער, ער איז געבליבן איין זכר אין מאסקווע. יעצט כ'האב געוואלט רעדן וועגן מעדעצין און פסח, כ'וויל ענק מסביר זיין.

צען יאר פאר די גאנצע וועלט, האט ער מיך געפרעגט דעמאלטס, נו אויב דער אייבערשטער איז אזוי גוט צו אידן, פארוואס האט ער מיר געמאכט אזא קראנק? איך האב דאך עס געמיינט פאר זיין כבוד'ס וועגן, האב איך אים געזאגט אז גיין יעצט שעכטן א קרבן חטאת צו א קרבן עולה און זאגן כ'האב עס געמיינט פאר'ן אייבערשטנ'ס כבוד וועגן איז גארנישט ווערט, דו זאלסט טון וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון דיר, נישט וואס דו ווילסט טון פאר'ן אייבערשטן. דאס וויל איך ענק זאגן, מעדעצינען זאלט עטס נעמען געהעריגע מעדעצינען, אפילו איינער האט מיר געזאגט אז אין די די עספרין איז דא חמץ, זאג איך וואס איז אזא חמץ, בינגאו! דו פילסט דען א טעם? חמץ, ס'איז דאך שוין מיט קעמיקעלס אזוי אויסגעארבעט אז דו פילסט גארנישט. טאמער דו פילסט גארנישט, ס'איז דא אסאך רבנים וואס געבן אן עצה מען זאל נעמען א קעפסל און מען זאל עס אריינלייגן אין די קעפסל און אזוי אראפשלינגען, די קעפסל גייט נישט דורך די בית הבליעה, אבער דאס כ'האלט ס'נישט גוט ווייל דו לייגסט אין אריין אין דיין באדי געוויסע זאכן דו קענסט נישט וויסן. איך וויל ענק זאגן, ס'איז געווען אזאלעכע רשעים אזוי ווי איצעלע פינט מיט נאך אזאלעכע וואס האבן געזען אזוי. כשר פלייש קענען זיי נישט געבן צו עסן ווייל מיל מארט לאזט נישט און די. אלטע רעבעצן זכרונה לברכה לאזט נישט, און דער דברי יואל לאזט נישט, רבי האט אמאל געוויזן אויף זיך, זיי זיי מיינען דאך נישט די פלייש פון מיל מארט זיי מיינען מיין פלייש, קיינער האט געברויכט זיין פלייש, א דארער איד געווען, נאר גארנישט האט זיך אויך איינגערעדט אסאך זאכן, איז די אלע זאכן קען מען נישט זאגן קיין מיינונג, געגאנגען איצא האט ארויס געגעבן א דיקן בוך פון בלומענקראנץ נאכגעשריבן ס'איז פינף אינטשעס דיק וואס מ'טאר נישט, יעצט איז אזוי, אין ווייטעמינס מיש איך מיך נישט ווייל איך קען מיך נישט אויס, אבער אין מעדי. קעישענס, בפרט נאך מעדיקעישענס וואס מען ברויך האבן פארן הארץ צו פארן מח צו א סטראוק צו דאס, זאלסט אפילו נישט פרעגן קיין שאלה, מאך דיר נישט וויציג דיין לעבן, משוגענער וואס דו ביסט, דער אייבערשטער זאגט די תורה איז געגעבן וחי בהם ולא שימות בהם, און לאז דיך אפ מיט די אלע שטותים, נישט דא קיין חמץ אין פסח מער ווי חילול שבת וואס מען טראגט א גאנצן טאג קראנקע אריין אום שבת, קיינער זאל אפילו נישט פרעגן קיין שאלה, דער דאקטער האט דיר געגעבן דאס, דו נוצט עס, איז גוט, איז גוט. געהערט ווי זיי זאגן אז ס'דויערט א וואך ביז די פילער, יעדע מעדיקעישן האט דאך א פילער, און די פילער דויערט צייט, יעדע קאמפעני מאכט פון אנדערע זאכן די פילער, דעיס דויערט צייט ביז די באדי ווערט יוזט טו איט, און דערווייל כאפט מען א סטראוק און מ'ווערט א בורדן פאר די האול פעמילי פאר די רעסט אוו יור לייף. דאונט דו איט, נעם געהעריג מעדיקעישנס, און קוק נישט אין דעם גראבן בוך וואס איצו געט ארויס, ווייל דארט קענסטו טרעפן נאך שייגעץ שטיק וואס איצו האט געטון אלע יארן, און ווי אר נאט איווען אינטערעסטעד, ביי אונז איז ער נישט געווען קיין רב, מען האט דאך אים ארויסגעווארפן אויך די לעצטע פאר יאר, מען האט אים ארויסגעווארפן, געלאפן צום אדמו"ר ארויף, האט אים געסטראשעט און געוויינט צו אים, האט ער געהייסן מען זאל אים צוריק נעמען, דאס איז געווען דער גאנצער דער דברי יואל מיט זיינע רבנים. אלע שקצים ארום און ארום איז דאס געווען זלמן לייב פיליפ ס'איז געווען א נואף דאס קען איך עדות זאגן ווייל ר' משה יאסל איז געווען דער משגיח אין סענסטריט איז אראפגעקומען דערציילט פאר ר' נתן יוסף'ן אז זלמן לייב פיליפ האט ער אים געטראפן אינאיינעם מיט חזקאל טייטלבוים'ס ברודער לייביש טייטלבוים אין א צימער אין סענסטריט און ער זאגט רוק דיר אביסל די מחילה ווייל מיין דיין פיפיק גייט נישט אריין פונקטליך פיפיק ווייסטו דאך נישט סאו אז זיין לאך איז נישט קעגן איבערן פיפיק וועט עס נישט אריינגיין און דאס איז געווען נאכדעם דיינים אונז, שטעל דיר פאר וואס דאס איז געווען, דער ערטליגערס, און נאכדעם איז דא אזוי דער אנדערער ברודער, דער וואס איז היינט אין קהל ייטב לב דארט און ער פסק'נט שאלות דארט אויף קיעפ סטריט, איז דאך א באקאנטער חזיר געווען, מען האט דאך אים ארויסגעווארפן פון איבעראל וועגן דעם ווייל ער איז געווען א חזיר, און היינט זענען זיי געווארן די שענסטע רבנים אין כלל ישראל, און זיי רודף'ן נאך אנדערע אויך, פארשטייסט, זיץ כאטש איינגעלייגט, מאך א שווייג. זיי פסק'ענען הלכות נידה, זיי האבן אבער סייעתא דשמיא, פארוואס? כ'האב אמאל געפרעגט איינעם פארוואס האט ער מער סייעתא דשמיא ווי אן אנדערער, זאגט ער די בהמה די, ער גייט דאך מיט א היט וואס שבת הייסט עס א בריטל וואס איז אזוי ברייט, ס'איז ברייט א טפח וואס מ'טאר אפילו נישט גיין דערמיט שבת, ער גייט דערמיט אינדערוואכן, ממילא האט ער סייעתא דשמיא, בהמות וואס איר זענט געבויעט. שקרנות מיט לגיונות און געקומען מיט דער תורה, עטס האט נישט קיין תורה, עס איז געמאכט אן אייגענע תורה, די גרעסטע סקאמבעגס פון כלל ישראל האט מען גענומען ביי אונז דיינים, און די גרעסטע בהמות אויך, די וואס לעבן שוין נישט וויל איך נישט אויף זיי רעדן, זענען געווען גארנישט ווערט, זענען געווען ליגענערס, ממילא זאלט עטס וויסן איין זאך, טשעפעטס נישט מיט מעדיקעישאנס, עס איז חמץ גמור, עס איז פיין, עס איז שוין נישט חמץ גמור, עס איז שוין איבערגעארבעט, עס איז שוין נוקשה, עס איז שוין. תערובות, מען פילט שוין נישט קיין טעם, ס'איז מעדיקעישאן, שפילטס ענק נישט ארום, דאונט פלעי געימס, דעטס אלל. יעצט כ'האב ענק געוואלט אנזאגן אז ס'איז דא א זאך אין הלכות נדה דא פון הרחקות, ס'איז קוף צדיק ה אין יורה דעה, זאלסט געדענקען איין זאך, אז ס'קומט זיך צוזאם א גרויסער עולם, טאטעס, קינדער, אייניקלעך, און די האול ניין יארדס, הלכות נדה דארף מען דעמאלטס אויך איינהאלטן. דיין שוועגערין איז פאר דיר אן איסור ערוה מן התורה, אן קיין שום התירה. סאו דו דארפסט וואטשן זאלסט נישט אריינקלאפן אין איר און זי זאל נישט אריינקלאפן אין דיר, און זאג פעס מיר דאון דאס, פעס מיר דאון דאס, און דו נעמסט עס איבער פון איר האנט, יעצט און די וואס זיי פארן אוועק אין האטעלן, דארטן איז דאך נישט דא דער אייבערשטער אינגאנצן, דער אייבערשטער האט נישט אזויפיל געלט צו צאלן ווי עטס, ער קען נישט באצאלן א האטעל, אוועקצופארן אויף אכט טאג. ס'קאסט דאך אין די שווערע הונדערטער טויזענטער דאלער, דארט איז נישט דא דער אייבערשטער, דער אייבערשטער זאגט אין אני והוא יכולים לדור בדירה אחת, איך בין נישט דארט, אויף צו געבן ענק אן עונש וועט ער ענק געבן, ער איז נאט דער, קענסט זאגן ביז מארגן מה נשתנה, טאטע לעבן, וועט דיר גארנישט העלפן, ס'איז דארט דא תערובות, זנות, גילוי עריות, און אין די צימערן אויבן וואס דארט טוט זיך אפ, מענטשן זאגן מיר, איך האב אמאל געפרעגט איינעם האסט אויסגעגעבן אזויפיל געלט, זאגט ער העי, דו ווייסט ווי אינדזשויעבל ס'איז געווען, זאג איך אים ניין איך ווייס נישט, זאגט ער דאן דאנט ווארי, ס'איז געווען אין די רעכטע זייט איז געווען אן אלמנה אין דעם צימער אין פון דעם האטעל אין די רעכטע זייט און אין סווימינג פול איז געווען א גרושה אה זאגט ער דאס איז דאך דאס איז דאך די האול יום טוב איז דאס אז דאס אלץ לעילי נשמת רבינו יואל ווייל דער האט אונז גוט געלערנט ער האט אונז געלערנט דעם ווארף ארויס דער איז א שייגעץ און דער איז אהער און דער איז אהין פארשטייסט און נאכדעם וויל איך אז זאלסט וויסן זייער זייער קלאר אז מ'דארף וואטשן די קינדערלעך, טאמער איז א שאלה דו דארפסט גיין דאווענען, דיין ווייב גייט דאווענען, דו גייסט דאווענען, און ס'איז נישט דא ווער ס'זאל וואטשן די קינדער, גיי נישט דאווענען, וועסט דאווענען מיט מיין מנין, איך דאווען אינדערהיים, איך האב נישט וואו צו דאווענען, איך דאווען בבית יעקב אוהב שלום, טאמער איז דא, און טאמער נישט, ס'איז לעצטנס געווארן א מושב לייצים, דאס גאנצע בית מדרש איז איין שטיק מושב לייצים געווארן, ווי איך האב זיי געזאגט דעמאלט, ווען הרב פישמאן האט אויפגעגעבן, נעמטס אריין א רב, נעמטס אריין א רב, האבן זיי געזאגט זענען מסכים אריין. צו נעמען א רב, מ'האט געזוכט איין רב און נאך א רב, איין שייגעץ האט געהייסן, כ'דענק אפילו נישט וויאזוי ער האט געהייסן, ציף, ער האט געוואלט פארקויפן די שול, און א צווייטער שייגעץ האט עס געוואלט, און איינער האט געקענט היברו, ער האט געליינט אויף היברו, ער האט נישט געקענט גארנישט, כ'האב געפרעגט ווי ארבעט ער, האט ער מיר געזאגט ער איז א קעכער אין א טרייפענעם רעסטעראנט, זאג איך אים א איד טאר נישט זיין קיין קעכער אין א טרייפענעם רעסטעראנט, ווייל מ'קען קומען טועם צו זיין טרייפות, און אויכעט בשר בחלב, דאס איז א עקסטערע עבירה.

קבלת שבת האט זיך צעגארגלט און צעזינגען, ווער ברויך דאס האבן? דאס איז נישט פאר אונז. נאכדעם געט ער א שריי הויעך ביי עפעס א קידוש, אה, זאלסט מיט מיר נישט טשעפען, איך וועל דיר נעמען א מעסער, איך וועל דיר אראפשניידן דעם פופיק. דאס איז הערצל גליק'ס זון, ער קומט זאגן קדיש נאכן טאטן, ווייל איך בין איבעראל האט מען אים ארויסגעווארפן. נעמט זיך זאגן אזעלכע ווערטער. ס'איז דאך א מזל ס'איז געווען דארטן צוויי מענטשן זענען געזעסן, איינער וואס ער זאגט אז הערצל גליק'ס זון, דער זון האט מאלעסטעד זיין זון יארן צוריק, און ער איז עס געוואויר געווארן, האט ער גענומען א. א בעיסבאל בעט און ער האט אים אויסגעשאסן די ציין, ער האט נישט קאנפראנטירט הערצל גליק'ס זון און ער האט געזען אז יענער זיצט דארטן, האט ער אים געזאגט וועיט א מינוט, נישט דו גייסט רופן די פאליס, אונז גיימער רופן די פאליס אז ס'איז דא א טויטער דא, דו וועסט נישט טשעפען דא קיינעם, ער האט דעמאלטס געשמעקט אזוי ווי ער איז געווען פיל מיט גערייכערט, כ'ווייס נישט צו א נאכט פריער צו דעמאלטס, און נאכדעם הייבט ער אן דער משוגענער הייבט אן דארטן ב ה ער האט דאס טוט ער א איז געזעסן דארטן איינער ס'איז א פאליס אפיסער ער זאגט ליסן יו דאנט וואנט מי טו לאק יו אפ זאגט ער נא נא נא אקעי איי אפאלעדזשייז אפאלעדזשייז פארשטייסט ס'איז געווארן א בית מדרש א מושב לייצים נאך ארגער ווי א מושב לייצים און שוין יעצט האב איך שוין נישט ווי צו דאווענען אקעי דאס איז געווען אביסל א אישו געווען די אלטע זענען אויסגעשטארבן די יונגע ס'איז דא וואס קומען אינגאנצן נישט ס'איז דא וואס קומען שוין ביים אוועקגיין ס'איז דא ביי אונז איינער וואס ער קומט מיט מסירת נפש איך האב אזא מסירת נפש נישט געזען ווי דער מענטש. מענטש, ער הייסט ליכטער, ער איז נעבעך קראנק, ער קומט מיט אזא מסירת נפש ביי אלע תפילות, קומען דארטן אפאר לייצן זעצן זיך צו ביי אים און זיי הייבן אן אים משוגע צו מאכן, איך וויל נישט זאגן אים קיין מוסר ווייל נעבעך קראנק, אבער וואס אזוי טוט מען, דאס איז די גאנצע גליק פארוואס דער איינער דארף זיך מוסר נפש זיין און קומען דאווענען, לאטס אים דאווענען רבותי, יא דאס איז עס, ס'איז שוין אויכעט אויסגעשפילט און ס'איז פינישט, איך זע שוין נישט דא מיין פלאץ, אבער איך האב נישט קיין פראבלעם ווייל איך האף גלייך נאך פסח פאר איך מערטשעם צוריק אויף ארץ ישראל, מען לאט שוין א. גייט אריין, אדער איך פאר אין מיין הויז אין ווירדזשיניע, איך האב נישט קיין פראבלעם, איך האב וואו צו דאווענען, איך בין נאר דא ווייל מען האט נישט געקענט פארן, און אין ניו יארק האט מען נישט געקוקט צו מען האט א קאוויד צעטל צו מען האט נישט א קאוויד צעטל, אבער עס אויך א שאד, יעצט דארף מען נאר זען אז דער ווינער גנב זאל קומען דארטן שיקן דעם אברומי שטערן און זיי זאלן באגנבענען די שול און זאלן עס פארקויפן און מאכן דערפון הייז, פארשטייסט? דאס איז וועט דא געשען, דאס איז אידישקייט און דאס איז דער אייבערשטער, יעדער גלייבט אין אייבערשטן, יעדער טוט אלעס פארן אייבערשטן, יו טעיק א לוק עט וואט יו דיד, וועסטו זעהן וואס א. חורבן דו האסט געמאכט פארן אייבערשטן מיט זיין תורה, שמוץ יענץ, אלע רבנים, ס'קומט דארטן איינער נעבעך א קראנקער מענטש, איך וויל נישט מיט אים טשעפענען, ער קומט צו מ'האלט שוין ביי שמונה עשרה פון שחרית און ער גייט שוין אראפ, איך זאג אלץ אפאר ווערטער פארן ליינען, צו נאכן ליינען בעסער געזאגט פאר מוסף, גייט ער אראפ מיט אפאר חברה און זיי גייען שוין אראפ דארטן אונטן און זיי שיכור'ן שוין, אמאל האט מען אים געכאפט אז ער האט גע'גנב'עט פשוט די וואדקע און אוועקגעטראגן וויסקי און אוועקגעטראגן, איך האב זיי געבעטן ניין הערטס אויף מיט די וויסקי, און ס'דא דארטן. אפאר ברידער וואס זיי קומען זיי זאגן אליינס אז מען האט זיי מאלעסטעט אין חדר און די טאטע האט נישט געקערט ווייל ער איז געווען אאוט אוו טאון א שוחט סא איצעלע גליק'ס זון האט זיך גענומען שרייען אויף מיר אין בית מדרש גייט ער צו האסט דאך געטשעפעט מיט אים הי געיוו איט טו יו הו איז הי? ווער? איצעלע גליק'ס? דאס איז א נארמאל יונגל בכלל? דאס איז א. דראג עדיקט שטינקט אוועק לעבן אים הי געיוו איט טו מי דאס איז דאך די סאטמארע שיטה יעדע ראצער ער קען שרייען אויף אן עלטערן איד און סאטמאר רב האט עה ווי ער האט געהערט קולות איז ער געווען העפי האסט אויסגעלערנט צו זיין גוטע עזות פנימ'ער און ס'האט נישט געפעלט אסאך איך דענק ס'איז געווען א צייט די שווארצע האבן געוואלט ארויסטראגן דעם רעבן אין גאס זיי האבן געשריבן צעטלעך אויפן רעבן אויף די רעבעצן ווייל ער האט געהאט שפיגלען זיי האבן געוואוסט וואס זיי ווילן זיי האבן געוואוסט ביסט א קנאי, סטענד טו יור גאנס. און נאכדעם איז דא אזוי, דער ענין פון פסח איז אז אלע אידן זענען געווארן ווי איין, יעדער האט געזען די ניסים, איז געווארן באהבה ואחוה שלום ורעות, קען מען אונז נאך אמאל צוריק ברענגען די אהבה ואחוה שלום ורעות פון כלל ישראל? קיינמאל אין לעבן נישט! אין לעבן נישט! און ס'איז דא אנדערע פלעצער וואס מ'איז אויך צוקריגט. אבער מען האט א טעם פארוואס דא האט מען נישט קיין טעם, ס'איז בלתי טעם ודעת, ווייל דער רבי האט געמאכט א ויואל משה און ער האט גע'פסל'ט גאנץ כלל ישראל, א מזל ער האט נישט געהאט קיין קינדער, ווען נישט וואלט מען זיך נישט געהאט מיט וועם חתונה צו, רבותי לאמיר אונז נישט באגראבן אונזערע קינדער און אונזערע אייניקלעך, לאמיר זאגן עד כאן ביז אהער איז עס געפארן די רעסט איז אלל בולשיט עניוועי, דער בעלזער רב האט געמאכט א אויפטוה אז מען טוט נישט לערנען ענגליש נאר אין דעם חלק אין ירושלים נאר אין יענעם חלק, און סאטמאר רב לערנט אויך דא מיט אלע קינדער לערנט מען די פאלשע שפראך. ווייל דארט האט א ירושלימער רב געמאכט א תקנה וועגן דעם איז עס שטערקער וועגן דעם מעגסטו יא לערנען מיט די חברה דא איטס אלל די סעים באט מ'זעהט עס אויף יענעם בעסער ווי אויף זיך. כ'האב געוואלט זאגן, אונז בעט מיר דעם אייבערשטן יעדן סדר, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, די וואך וועט מען זיך ברעכן די ציין וועגן מן הפסחים ומן הזבחים, די אלע זאכן איז זייער פיין און הייליג אונז זעמיר דאך אלע ערליך אפגעהיטענע אידן, אבער וואס איז געשעהן מיטן אייבערשטן פארוואס ער דאס אזויפיל יארן ענד הי דאזענט דא עניטינג, וואט רילי העפענד? ס'א ערנסטע קוועסטשען. תירוץ איז פשוט, דעם סדר וואס דו פירסט אפ דאס איז פול מיט נבילות און טרייפות. איז דא אזוי, אויף די מצות האב איך ענק שוין געזאגט, אין די מצות, מ'זאגט אז דער בעל שם הקדוש האט געקענט פון א טיש זאגן אלע מחשבות וואס דער טישלער האט געהאט, די אלע מחשבות וואס די בוי און גערלס וואס האבן זיך געקושט אינדרויסן ווען ס'איז געווען פאוזע אויף אפאר מינוט, און אויך די אלע שיקסעס וואס מ'האט געקוקט אויף זיי, די נישט צניעות'דיגע וואס מ'האט געזען די גאנצע צייט ווען מ'האט געוועלגערט און גערעדלט, די אלע זאכן גייען אריין אין די מצה, און אונז קען מען נישט פונקטליך וויסן די מחשבות, אבער ס'נעמט אונז אוועק פון אידישן וועג. יעצט די פלייש, ס'דא צוויי מיני פליישן, ס'איז דא פאר אזוינפיל געלט און ס'איז דא פאר צוויי מאל אזוינפיל מער, דאס איז אימפארט, קוים ס'איז געווען יעצט א פלאץ ווי ס'האט געפייגערט, א מיליאן טשיקנס. פארוואס? ווייל זיי האבן נאך די אלטע קאוויד, די קראנקייטן איז נאך נישט אוועק איבעראל, ס'דא פלעצער וואס זענען ערשט אנגעקומען יעצט, סאו לאמיר זיך אונז נישט פאפן, אונז זעמיר נישט משוגע. יעצט האט איר שוין אמאל געזען אזא חילוק אין א פרייז? נישט דא אזא זאך, דער איז א גימיק, וואס איז אינוואלווד היר, נאר דעם גימיק האט מען אייך נישט אויסגעזאגט ווייל דארטן ליגט דאס געלט פון די אלע גבירים די אלע יארן, במילא דארף מען זען רבותי, ווי העוו טו דו סאמטינג אבאוט אלל דיס, ביקאוז דיס, די וועי איטס גאוינג נאו. נאו, עסט מען שוין נישט קיין כשר'ס, וואס וועט נאך זיין די נעקסטע דזשענערעישאן? יעצט מוז מען זעהן עפעס צו טוהן צו דעם. יעצט, ס'איז געווען איינער, ער האט געהייסן פאלאק, ער איז געשטארבן, ער איז געווען דער משגיח, מען האט מיר געזאגט ער איז געווען דער בעסטער משגיח, זיי האבן נאך אין לעבן נישט געהאט אזא גוטן משגיח. מען דערציילט א מעשה אז דער באטערער רב דער אלטער האט געזאגט פארן סאטמאר רב אז מען מאכט גוטע סאלאמי אין בודאפעסט, און ער וויל געבן א הכשר דערויף, און דער רבי זאל מיט אים מיטפארן און ער זאל קוקן צו מען קען געבן בכלל א הכשר, און דער דברי יואל איז מיט אים מיטגעפארן. און וואס געווען איז, די רבי איז אנגעקומען, ער איז צוגעגאנגען גראד ווי דער משגיח איז, האט ער געזען ער זיצט אין א צימער וואס איז דארטן דא אלע ספרים שס און פוסקים, ווילנער שס, מיט די דריק ראם, אלמנה והאחים ראם, האט דער רבי געזאגט פארן באטער רב געב נישט דא קיין הכשר דאס איז טרייפה, פארוואס? די חברה זענען קלוגע בעלי בתים, זיי האבן געגעבן פארן רב א צימער, הועווער הי וואז דען, דער בעל מכשיר, און זיי האבן אים אויך געגעבן אלע ספרים ער זאל זיך קענען האלטן ביזי, און איין זאך האבן זיי נאר. פארגעסן צו געבן, ער האט געדארפט האבן א נקבה אויכעט און דאס האבן זיי פארגעסן צו געבן, אבער גארנישט ס'איז נישט געפערליך, אים איז די ספרים אויך גענוג געווען, און ער האט געזאגט אלעס איז כשר, און יעדן סוף חודש האט ער באקומען זיין טשעקל, און ער האט געגעבן א צעטל אז עס איז דארט, ער איז דארט געווען, און שוין, און דאס איז וואס דא גייט פאר, און איך וויל נאכאמאל מזכיר זיין לשבח. הרב הגאון הצדיק סאטמארע דיין עה י ווען איך האב חתונה געהאט איז געווען א גרויסע שערוריה, עטס געדענקטס אלע מיטן קאשויער רב, יא כשר נישט כשר, בין איך אריין צום דיין איך האב איהם געפרעגט שאלות האב איך איהם געפרעגט זאגט מיר מען מעג עסן דאס פלייש צו נישט זאגט ער יא מען מעג, איר זענט, איך מיין מענטשן זאגן דער קאשויער רב, איך פרעג איהם זאגט מיר איר פארט אליינס אראפ צו די שחיטה זאגט ער יא, שפעטער בין איך געוואויר געווארן אפאר חדשים שפעטער אז אין זיין קאנסענס וואס מען האט איהם גענומען צו זיין. דיין האט מען אים געזאגט אזוי, דו ביסט די דיין, אבער ס'איז דא זאכן וואו דו טארסט אפילו נישט קוקן, איינע פון די פלעצער איז די טשיקאגא פלייש, בין איך צו אים צוגעגאנגען א לאנגע צייט שפעטער, איך האב אים געפרעגט, זאגט מיר, עס איז אמת אז איר זענט נאך קיינמאל אין טשיקאגא נישט געווען, אזוי גיט מען איבער די שוחטים, איר טארט אפילו נישט דארט זיין, האט ער נישט געענטפערט, דער שייגעץ טמא, דער ארור חם, דער רשע וואס האט גאנץ סאטמאר געלייגט אין דר'ערד, האט ער נישט געענטפערט, אבער איך ווייס אז ער איז נישט דארט געווען, וואס זיי האבן מיר געזאגט. געהאט. איז געווען דארטן איינער א משגיח וואס האט געהייסן דער די בענקער, ס'האט זיך אים געבענקט אהיים, און ער איז געווען דער משגיח, און ער האט אויך געהאט דארטן שס און פוסקים אין א צימער צו לערנען, און זיי זאגן ער איז געווען א גרויסער מתמיד, און שטעל דיר פאר, אין פלייש האט ער בכלל נישט געוואוסט וואס טוט זיך דארט, האט מען דארט געטון אונטער זיין רוקן כל דבר אסור. איך ווייס ווען איך מאך א מקווה האב איך מורא עס זאל עפעס געשען עפעס נישט געשען, ווען איך מאך א מקווה די ערשטע זאך וואס איך טו, איך מאך צו די גמרא און איך צו מיין טעלעפאן, און איך ווייס איין זאך, דא בין איך יעצט א שכיר יום, אן א געלט, דער אייבישטער האט מיך געדינגען צו וואטשן, און איך האב ברוך השם פינף און דרייסיג יאר וואס איך האב געבויעט מקוואות קיינמאל נישט געהאט קיין דורכפאל, אחוץ איין מאל האב איך געהאט יעצט אין בית וגן, איזרעלישע שקצים, ספרדישע דרעקעס, און זיי די נאכט ווען מען האט געדארפט, מען האט געדארפט גיסן לאמיר זאגן דינסטאג אינדערפרי, מאנטאג ביינאכט זענען זיי געקומען מיט א טרעקטער. טרעקטער, איך בין איך האב איך מיך שוין געגאנגען לייגן אלעס איז גוט, געקומען מיט א טרעקטער זיי האבן אויפגעגראבן א ריזיגן גריב, וואס האבן זיי געוואלט מיט דעם גריב? דעם גריב האבן זיי געוואלט אז זיי האבן אריינגעשטעקט פייפס ארום און ארום, און למעשה זיי האבן געוואלט אז די מקווה וואסער זאל מען אראפ לייגן אין דעם, אין אדער ווארדס די שמוציגע וואסער מען זאל נישט דארפן, ס'איז דאך אינמיטן א בארג דארף דאך קאסטן אסאך געלט צו מאכן א. א דרעין סיסטעם האבן זיי זיך געוואלט איינשפארן אזעלכע רשעים רוצחים, און איך בין דאס ערשט געוואויר געווארן נאכדעם וואס מען האט שוין געעפנט די מקווה, א טאג שפעטער צו צוויי איז ער געקומען, געגאנגען זיך אויפטון פאר יעדן וואס ער האט געטון האט ער געברענגט דא זיין ברודער מיט א לויער און זעהן צו מען קען צו מען קען נישט, קיצור די לויער האט אים געזאגט ער האט געוואלט ברענגען דורכן כביש דער פייפס מיט אנדערע זאכן האט אים די לויער געזאגט טו עס נישט ווייל מ'וועט מ'גייט דא קומען מיט באסעס פארן און ס'וועט מאכן א חורבן אבער דאס וואס דו האסט אראפגעגראבן עס וועט קיינער קיינמאל נישט וויסן ביז ס'וועט איינפאלן און נאכדעם וועט מען איינער געהארגעט ווערן דורך אזאלכע דרעקעס האב איך אים געזאגט כ'פארשטיי נישט פארוואס האסטו דאס געטון פארוואס האסטו מיך נישט געפרעגט אויף וואס זיץ איך דא שטיי וואס ער האט געטון איז איך האב קובע געווען דעם בנין ס'זאל זיין קבוע בקרקע עולם א קאפענעס קביעות זאל ער זיין. איז ער געגאנגען האט אויפגעגראבן האט ער צעשטערט דעם גאנצן קרקע עולם. אז ער האט צעשטערט דעם קרקע עולם איז דאס גאנצע מקווה א אמבטי גדולה ככלי בתלוש. און מען קען עס נישט פיקסן. אפילו ד'עסט מאכן א לאך און ד'עסט מבטל זיין מתורת כלי און ד'עסט צוריקשטאפן דעם לאך צו אפילו בשעת עס איז נאך נישט צוגעשטאפט האט עס אויך שוין א דין ווי א כלי. אזוי ברענגען די פוסקים. דער נודע ביהודה מיט די פתחי תשובה אויפן פלאץ. קיצור ער האט געבויעט. א מקווה, עס איז א זעלטנהייט אז מען זאל קענען בויען היינט א מקווה, עס זאל זיין אפילו פסול מדאורייתא, ווייל געווענטליך מדאורייתא איז כמעט קיין שום מקווה נישט פסול, ווייל מן התורה מים מכונסים זענען כשר, טאמער עס איז אבער טבילה בכלי איז פסול מן התורה, און דאס בין איך געוואויר געווארן נאכדעם, איך האב שוין נישט געגעבן מער קיין הכשר דערויף, איך האב נישט געזאגט מער גארנישט, איך האב נאר געשריבן א בריוו קיין שום רב זאל נישט געבן קיין הכשר, ביז ער רעדט זיך נישט דורך מיט מיר וועט ער הערן וואס די פראבלעם איז. איר מיינט אז מען פארט נישט ווייטער? מען נוצט נישט די מקווה? זיכער נוצט מען עס! ווער קען געדארפט אפשטעלן איינער. די גאנצע מדינת ישראל די רעגירונג איז צוזאמגעפאלן ווייל עפעס א פרוי האט געזאגט זי וויל נישט אז מען זאל געבן כשר צו עסן אין שפיטעלער עס קאסט צופיל געלט. פארשטייסט? האט זיך צובראכן די קאאלישען און שוין נישט דא קיין רעגירונג. ס'איז א סעלף דיסטראקשען קאנטרי. אזוי איינער האט געזאגט. סאטמאר רב האט איבערגעלאזט עפעס א קללה. דאס איז עס. דאס איז וואס דא גייט פאר. ס'איז נישט דא קיין כשר פלייש. ס'איז נישט דא קיין כשר'ע מצות. ס'איז נישט דא גארנישט כשר. ער ברענגט אריין אימפארט מצות. וויל איך עפעס פרעגן. וואס קלערט איר? פארוואס שיקט ער אריין די מצה ארץ ישראל'דיגע מצות פאר אזוי ביליג פארוואס? איר מיינט ווייל זיי האבן אונז ליב? אה אדער ס'איז פון פאר צוויי יאר אדער פון פאראיאר אדער ס'איז נישט קיין פרישע סחורה אדער ס'קומט פון אזאלכע פעלדער וואס ס'איז נישט הונדערט פראצענט ווי מ'זאגט סענעטערי דעטס אלל איט איז דאס איז וואס די גאנצע זאך איז ס'איז א גיהנום אין וואס אונז לעב מיר און יעצט איז אזוי פוטין איז באהאלטן ערגעץ אין די וועלדער אין די בערג מ'ווייסט נישט וואו, ער פירט די מלחמה די סוף גייט זיין זיין אז ס'עט זיין א וועלטס מלחמה, אויף דעם ווייזט זיך אויס אלע סימנים, ס'גייט זיין א וועלטס מלחמה, ס'איז שוין דא די נעטא מיט אירע שיפן, און רוסלאנד מיט זייערע שיפן, און ווער עט געווינען? קיינער נישט, יעדער עט פארלירן, ווער עט געווינען דא? קיינער עט נישט געווינען דא, ס'עט זיין אזויפיל פייער, אזויפיל גאן פאודער, אז די גאנצע וועלט עט אינטערגיין אדער קראנק ווערן, ס'עט זיין אן אומגליק. פארשטייסט וואס איז דאס? עניוועי, א סימן האסטע אז פוטין גייט שיסן אטאמישע באמבעס ווייל ער האט גענומען א איד וואס דער איד זאל זיין זיין רעכטע האנט ער האט אים באקרוינט מיט אזא גרויסן מעדאל פון די לאנד דעמאלטס זאלסטו וויסן ווען א גוי טוט דאס ברענגט אים אין דעם אונטער גאנץ אידנטום מ'עט אונז נאך נאכלויפן אין די גאס אז אונז האמער געמאכט ווארלד וואר טרי סאו איך וויל זאגן פארן עולם עס איז אונז זייער שווער ווייל איך טענה איין זאך. פון רעדן קומט מען אין ערגעץ נישט אן. איך האב פיר יאר גערעדט אז מען טאטש קינדער אין מקווה'ס און בין אין ערגעץ נישט אנגעקומען. איך בין אנגעקומען מ'האט געלייגט א חרם אויף מיר און איך בין ארויס געלאפן פון די שטאט. דאס אלעס. האב איך געזאגט הואיל ואין הדבר תלוי אלא בי איך גיי טון מעשים אויך. און אונז האמיר אנגעהויבן צו גיין צו די גאווערמענט מיר האבן זיי מסביר געווען וואס דא גייט פאר און זיי האבן נישט געגלייבט ביז איך האב זיי געברענגט עדות נאמנים און איך האב זיי געזאגט אז יעדע וואך איז געווען א לווי' פון א יונגל און א מיידל וואס האבן זיך גענומען דאס לעבן ווייל זיי זענען געווען מאלעסטעד. אבער אנגעהויבן צו זעצן נייע סייקאלעדזשיסטס און סייקייטריסטס אויסצופרעגן דעם עולם, ביז מ'איז געוואויר געווארן, יא, ס'איז א נייע תורה, און תורה חדשה מאתי תצא, קיינער גייט זיך נישט נעמען דאס לעבן דזשאסט פאר די פאן אוו איט, און כ'האב אנגעהויבן זיי מסביר צו זיין אז דער גאנצער חורבן האט זיך אנגעהויבן אין מקווה'ס, מקווה'ס איז דער גרעסטער חורבן ביי אידן פאר מאלעסטעישן, ווייל קיינער וועט נישט גיין צו צו א יונגל און וועט אים אראפציען די הויזן צו וועט אים אראפלאזן דעם זיפער, נא, אין מקווה די בעסטע זאך, דו ביסט נאקעט, ער איז נאקעט, מ'געט א קלאפ אריין, מ'זעט אויב ער טומלט. און מען קען אים טאטשען, טאטשט מען אים, מאכט מען א לעבן מיט אים, און דאס איז א ביטער אומגליק וואס דא גייט פאר, ס'איז ממש ס'איז אנבעליוועבל. יעצט איך וויל ארויף לייגן פון דעם ברסלב'ער רוט, ר' חזקל רוט'ס אן אייניקל, משוגע ווי א בארג, און בהמות אזאלעכע אז ס'איז נישט דא זייער גלייכן. עטס גייטס נישט ווערן דערשראקן, און עטס גייטס עס נישט נאכמאכן. דא משפחות וואס פסח ביינאכט גיין זשומען. ס'דא משפחות וואס פסח ביינאכט די טאטע שלאגט די מאמע שרעקעדיג, נישט אין ברסלב. ס'דא משפחות וואס פסח ביינאכט מ'רעגט זיך אויף און מ'ווארפט עפעס אויף די ווייב. נישט אין ברסלב. יעצט ס'דא איינער וואס ער הייסט חנא דייטש ער וואוינט אין ארץ ישראל און ער וואוינט אין ירושלים עיר הקודש, דער חנא דייטש טיילט אויך מצות אויף פסח, ער האט אזוי די גאנצע סדר ווי אונז האמיר דא, מ'טיילט מ'טיילט מ'טיילט מ'טיילט. אבער דאס געטיילעכטס האט צו טון מיט א סיידקיק. וואס איז די סיידקיק? ער האט געמאכט קאנעקשאנס צווישן די פרויען, די ארעמע, און די וואס האבן אסאך קינדער, און ער האט געוואלט האבן סעקס מיט זיי. ער האט געזאגט, ליסן, איטס נאט א פרי געים, ווי העוו טו געט פעיד פאר דיס. בקיצור, איז געקומען א פרוי וואס איז זעקס און דרײַסיק יאר אלט, און זי האט גע'טענה'ט. אז ער האט איר געצווינגען צו האבן מיט אים סעקס. און זי האט מיטגעברענגט נאך דרײַצן פרויען, וואס אלע זאגן עדות אז ער האט געמאכט סעקס מיט זיי, און אויכעט אסאך יארן צוריק איז געווען קעגן אים א תלונה דורך די קרובים פון די משפחה אז ער האט געטאטשט א מיידל פון פֿערצן יאר אלט, נאר יענעם תיק האט מען צוגעמאכט, יעצט ווייס איך מ'האט דארטן קאנעקשאנס ביי די פאליס אמאל געהאט, היינט זענען זיי אלע אין דר'ערד, און מ'האט אים יעצט אויפגעפיקט, יעצט איז אזוי למעשה, פרויען דערציילן אויף אים ביטערע מעשות, יעצט איך וויל עס ארויפלייגן.

איידעמער, כ'מיין פרעמד מיין איך צו זאגן ס'איז דיין טאכטער'ס מאן, אבער דו ווייסט נישט ווער ער איז, מ'האט אים גענומען, ער איז געווען א שיינער בחור, און מ'האט זיך געטראפן, און מ'האט זיך געזען צוויי מינוט, און מ'האט זיך געפאלן, און ס'איז געווארן שידוך, און דאס מיינט אז ער איז נישט קיין געי און קיין פעגעט און אזוי ווייטער, און מ'דארף זייער זייער שטארק וואטשן פאר די אלע זאכן. דאס איז א מורא'דיגע זאך דאס, דאס איז א זאך וואס דאס ממש ס'לאזט זיך נישט זאגן ווי מורא'דיג דאס איז, און איך האלט אין איין ווארענען דעם עולם, און ס'איז דא וואס זיי פאלגן, מענטשן האבן מיר געזאגט די יאר פסח, די גרינגסטע פסח וואס ס'איז דא, פרעג איך וואס איז געשען, זאגן זיי דו האסט דאך געזאגט מ'זאל נישט רופן קיין געסט, און אפילו די איידעמער און אפילו די אייגענע קינדער זאל מען נישט רופן, ווייל דער שיקערט און יענער שיקערט, און דער ווערט היי און דער לויפט ארויס פאר שפוך חמתך, לייגט זיך אויבן שלאפן אין בעט, און מ'פאלט ארויף איינער אויפן צווייטן, און ס'איז לעבעדיג. האט ער געזאגט די קינדער נחום ראזענבערג לאזט נישט מען זאל ריפען אפילו די קינדער אין א יום טוב וואס מען טרינקט די ווילסט טרינקען אינדערהיים שיקער דיך אן און טוה וואס די ווילסט נאר נישט ביי מיר אינדערהיים ווייל ס'איז מיינע קינדער אויכעט קענסט טאטשען מיינע קינדער נו אז איך האלט שוין דא וויל איך ענק זאגען רבותי דער אייבישטער זאל מיר העלפען איך זאל ווייטער מצליח זיין נאר איך בין אזוי דאנקבאר פארן אייבישטען אז ס'האט נושא פירות געווען אז עטס האטס נישט קיין השגה. ברוך השם. ס'איז דא פיקטשערס אין צייטונג ווי ער זיצט אינאיינעם מיט משי זהב פון זקא שיינבערגער'ס אייניקל. ס'קען זיין ס'איז א געדאנק וואס מ'קען זאגן אז וועגן דעם האט ער געוואלט קאמיטן סועסייד, ווייל די גמרא זאגט דאך ימות זכאי ואל ימות חייב, ער האט דאך געגרינדעט זקא, האט ער געוואלט אין זקא זיך הרג'ענען. יא יא דאס איז טייל אונז צדקות, יא יא טייל אונז צדקות, זיי גייען אין דר'ערד מיט זייערע צדקות, ס'איז ביטער. ביטער דער מצב, זייער ביטער, קען שוין היינט קיינעם נישט טראסטן, קיינמאל נישט געקענט, נאר אמאל נישט געווען ווער ס'זאל מעורר זיין, היינט איז דא ווער ס'שרייט, איך שריי, דער נביא זאגט קרא בגרון אל תחשוך, כשופר הרם קולך, והגד לעמי פשעם, ולבית יעקב חטאתם. יעצט איז דא נאך א זאך, מ'בויט שיינע מקווה'ס, צו זיי זענען כשר צו נישט האב איך מיך שוין גענוג געקריגט, מ'לייגט אריין די אלע נייע נייע מאשינען וואס איז דא. נו שוין, וואס קען איך טון? איך קען נאר מעורר זיין. איך זאג ענק אז ס'איז כמעט שוין נישט דא א מקווה וואו מ'קען גיין געהעריג. ס'איז דא אפאר געציילטע מקוואות וואס מ'לייגט גארנישט אריין קיין די אלע מיני זאכן. יעצט, בעלז האט געבויט יעצט אין אשדוד א מענער מקווה. האבן זיי עטליכע קאמפאניס וואס האבן געגעבן יעדער זייערע מאשינען אז מ'זאל קענען האלטן די מקווה זויבער. און דאס פסל'ט די מקווה'ס. און איך וויל נישט יעצט אריינגיין פארוואס איך האלט אין איין רעדן דערפון, אבער נעווערדעלעס וואס איך וויל ענק יא זאגן איז, איינמאל אז מען טוישט דאס וואסער געהעריג, סיטי וואדער, אפילו אין ארץ ישראל איז די קלינעסט, די קלינסטע וואסער וואס איז דא, און דאס וויל קיינער נישט פארשטיין, יעדער איז פויל, מען דארף נעמען א מענטש ער זאל ארום וואשן די מקווה און אויסרייבן מיט אביסל עקאנאמיקע און מיט בליטש, נאבאדי ריעלי וואנטס טו דו עניטינג, א ליובאוויטשער האט מיר אמאל געזאגט, איך האב אים געזאגט דו ווייסט, דו האסט א בור תחת ווייל דער רש"ב האט אזוי געהאט, פרייער איך בין צופרידן. אבער דער רש"ב האט אויך נישט געהאט קיין פילטער, און אפילו רבי זלמן שמעון דווארקין וואס ער זאגט אז מען קען ניצן א פילטער פאר עפעס א פרוי אין סט. לואיס וואס האט געזאגט די מקווה איז נישט גענוג זויבער, איז אויך דא אז ער זאגט מען זאל האבן א בור זריעה, און דאס מאכן זיי נישט ווייל זיי ווילן האבן פונקט ווי דער רש"ב, דער רש"ב, רש"ב האט נישט געהאט קיין בור זריעה, זייער פיין, האט מען נישט געהאט קיין פילטער אויך נישט. זאגט ער, אבער אין די צייט וואס איך דארף נעמען קער פון די מקווה, ארויספאמפן און צוריק לייגן וואסער, קען איך דאך לערנען צוויי שעה חת"ת, חת"ת דאס איז תחת, ליבאוויטש לערנט תחת, תהלים תהלים תהלים און חומש תהלים און תניא קען ער לערנען חת"ת, תחת קען ער לערנען, משוגענע חברה, ס'איז א גרויסער חורבן וואס ס'גייט פאר מיט די מקווה, ס'איז כמעט נישט דא א מקווה ס'כשר, מענטשן פרעגן מיך קאלן מיך אפ אין ארץ ישראל וועלכע קען איך נוצן, זאג איך דיר זאגן דעם אמת איך בין נישט דארטן א לענגערע צייט שוין, און איך ווייס נישט אז דאס ווייס איך. אז ס'איז געווען דער משגיח פון די עדה החרדית אויף די מקווה'ס פון די עדה ווען ר' מאיר בראנדסדארפער איז אוועק האט מען גענומען איינעם הרב ליטמאנאוויטש, בקיצור און איך אליין אמאל געקאלט כ'האב אים געפרעגט איר האט ריין אריינגעלייגט די נייע מאשין זאגט ער ניין ביי מיר איז אלעס אריגענעל, וואס איז געווען דער סוף כ'האב אריינגעשיקט א פלאמבער כ'האב אים געזאגט גיי אריין דארטן און זאג אז דו ביסט געקומען צו פארעכטן עפעס לאזט מען דיך גראד אריין זאגט ער זיי האבן יא האט ער אפילו ארויסגעשיקט פיקטשערס פון דארטן וואו זיי האבן עס. האב איך אים אפגעקאלט, כ'האב געזאגט ביסט א רשע, איך האב דיך געפרעגט צו דו האסט זאגסט אז דו האסט נישט, האט ער מיר אנגעהויבן מסביר צו זיין אבער אלע גדולי הרבנים האבן געזאגט ס'גוט, זאג איך, איך האב מיט דיר נישט קיין ויכוח צו ס'גוט צו נישט, איך האב דיך געפרעגט א שאלה, א זאך וואס האט צו טון מיטן ציבור, און דו האסט מיר געענטפערט א ליגנט, וואס די רבנים האלטן איז שוין יעצט אירעלעווענט, וואס דו האלטסט איז רעלעווענט אז דו ביסט א ליגנער, און פארטיג, און דאס איז, מ'קען קיינעם נישט טראסטן היינט גארנישט. יעצט דא איז דא א מורא'דיגע זאך, מענטשן וואס פירן מקווה זאגן מיר אז מען טרעפט לעצטנס אסאך פון די טרענסדזשענדערס אין די מקווה, די גאנצע וואס ער ווערט א טרענסדזשענדער ער זאל קענען ענדזשויען סעקס פון ביידע זייטן, געווענטליך שניידן זיי זיך נישט אפ דעם פיפיק, און זיי קענען גיין אין א פרוי מקווה ווייל מען קוקט דאך נישט אונטן דיר קוקט מען זיך צוזאם בריסטן מיט אלעם, זיי קומען אריין און זיי טובל'ען זיך דארטן און דערווייל ענדזשויען זיי זיך קוקן און רעדן וואטעווער איט איז, ס'איז א גרויסע אומגליק. און די בהמה דא דארטן, די, די עיבי שטיין, זי איז מאטל שטיין'ס אן אייניקל. ווייסט וואס זי איז? זי איז א זכר צו א נקבה. זי יעצט איז א כלה געווארן, זי האט שוין א פיקטשער מיט איר גירלפרענד מיט וועם זי גייט חתונה, און יענע איז אויך מסתמא טרענסדזשענדער. ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר. דאס האבן מיר אונז מגדל געווען. אבער אונז זעמיר געווען ריין פון ציונות, דער רבי האט דאך אונז געלערנט טאג און נאכט, מ'טאר נישט זיין קיין ציוניסט, ציוניסט! מ'האט נישט אויסגעלערנט די קינדער גארנישט אז דאס טאר מען נישט טון, מ'האט נישט מגנה געווען די אלע זאכן. זי איז נאך א גרויסע מחותנת, און זי לויפט נאך. איר מבול זי גיט דרשות אז ס'איז די בעל שם טוב'ס אן אייניקל. לעצטנס האבן מיך אפגעקאלט מענטשן וואס האבן מקווה'ס און זיי האבן געזאגט אז זיי דרייען זיך אין די מקווה'ס און ווען דאס גייט ארויסקומען וועלן פרויען אויפהערן צו גיין. איך בין אליינס געווען, איך האב געמאכט א מקווה אין אוקריינע אין עפעס א שטאט, נישט יעצט, מיט פֿינף און צוואַנציק יאר צוריק, און א פרוי האט געגאנגען און נאכדעם האט זי געזאגט זי האט אויפגעגעבט ווייל זי האט געטראפן אינטערהויזן פון א מאן האט זי געטראפן אין די. ק, און זי עקלט זיך צו גיין דארטן ווי א מאן גייט. סאו וויל איך ענק זאגן, רבותי, אונז זעמער אויף גרויסע צרות, עטס שלאגטס ענק ווייטער אויף ציונות און אויף אלע ענקערע בולשיטס וואס דער רבי האט אונז איינגערעדט אז דאס איז די יסודות הדת. אונז עמער זיך מוזן שלאגן אויף אלע זאכן וואס איז טאקע יסודות הדת. מען דארף אננעמען אלע מיידל סקולס צו לערנען וואס דאס הייסט א טרענסדזשענדער און אז על פי הלכה טאר מען נישט חובל זיין אין זיך און מען טאר נישט אראפשניידן דעם פיפיק און מען טאר נישט נעמען די נידלס מען זאל וואקסן בריסטן דאס אלעס חזר'ישע זאכן, אפילו מען שניידט נישט אראפ דעם פיפיק, ס'נאך ארגער, ווייל דעמאלטס קען זי גיין סיי מיט די זכרים און סיי מיט די נקבות. אונז ווייס מיר וואס דאס איז מעיד, איטס מעיד פאר זנות. כ'בעט דעם עולם זייער שטארק מען זאל טשענדזשען דעם גאנצן חינוך, מען זאל לערנען די אלע בולשיטס וואס מען לערנט דארטן, מען לערנט דארטן חפץ חיים אויף שמירת הלשון, ווי מער מען לערנט פון דעם אלץ מער פארפארט מען. איך בין ארום געגאנגען אפשר פינף יאר און כ'האב געזען גראד וואס דא גייט פאר מיט דעם משכב זכור בין איך געגאנגען צו איין רב צום אנדערן איך בין געווען ביי רבנים אין בני ברק און אין ירושלים מ'האט מיך איבעראל ארויסגעווארפן דער חפץ חיים חפץ חיים לשון הרע איך ווייס שוין נישט צו ער האט נישט געמאכט א גרעסערן חרבן מיט מאכן דעם ספר ווי ווען ער מאכט ווען נישט ביז ענדליך ס'האט דורכגעבראכן וואס איז געווען הריגות יעדן טאג איז געווען סועסיידס דער אלטער קאניעווסקי וואס איז יעצט געשטארבן ער איז געווען פון די גרעסטע לוחמים מ'זאל נישט רעדן פון דעם ס'מוז זיין צניעות סוף ס'דורכגעגאנגען נאך א יאר און נאך א יאר און ער געהערט ס'איז דא אזויפיל הריגים וואס מ'איז זיך אליינס מתאבד, וואס מיינט מתאבד, מ'נעמט זיך דאס לעבן, האט ער אנגעהויבן צו זאגן מ'זאל יא גיין צו די פאליס, נאר שטילערהייט, וואס שטילערהייט, ווען שטילערהייט, מ'זאגט אז מ'גייט צו די פאליס קומט עס ארויס, ס'איז דא דא איינער וואס מ'האט גערעיפט זיין זון אין א מקווה אין וויליאמסבורג אפאר וואכן צוריק, איך זאל גיין צו די פאליס, זאג איך גיי אין דר'ערד. פרעגט ער וואס, דו טוסט נישט? זאג איך ניין, די גמרא זאגט אזוי, מ'איז מחוייב עזוב תעזוב עמו, טאמער זאגט ער הואיל ועליך מצוה לפרוק טעון, זאגט מען אים קוש אין אחור. איך האב מיט דיר גארנישט, די מצוה איז אויף ביידע, ס'איז עמו, מיט אים, סאו אז דו ווילסט גיין צו די פאליס איך וועל דיר געבן ווי צו גיין, גיי צו די ניינטיעט פריסינקט און טאמער זיי וועלן גארנישט טון זיי וועלן מוזן טון ווייל זיי ווייסן אז היינט נעמט מען קער פון די זאכן, טאמער זיי וועלן נישט טון קום איך אריין אבער איך גיי נישט פאר דיר צו די ניינטיעט פריסינקט און איך גיי נישט קומען און איך גיי נישט ווארטן און מארגן וועסטו געבן א זאג פאר די פאליס אז איך האב דיר גאר איינגערעדט, איך קען דאך ענק וואסערע גענגסטערס עטס זענטס, איך זאג ענק נאכאמאל די גרעסטע. גרעסטער נס וואס איך זעה אין גאנץ ממלכת סאטמאר איז אז מען האט נישט געהארגעט דעם סאטמאר רב דעם דברי יואל אויף טויט, דאס זעה איך דעם גרעסטן נס, ווייל לויט וואסערע רוצחים עטס זענט וואלט עטס אים געקענט הארגענען אויף טויט, דאס אלעס נאר ער געהאט גוטע באדי גארדס, ער האט געוויסט וויאזוי צו פירן דאס געשעפט, ער האט זיך נישט געלאזט, און יעצט אויך דא די פלייש, מען האט נישט געלאזט קיינמאל צו רעדן אויף סאטמארע פלייש, היינט ווייסט יעדער אפיציעל ס'איז נישט כשר, טא ס'איז אבי געבעבלט, שריי איך צו די אלע וואס נעמט עטס דעם הכשר געלט, אונז זעמער שוין מסכים לאמיר שוין עסן טרייפות, פיין, אקעי. כל הגוים בית ישראל, אבער איין זאך, נעם כאטש נישט פֿופֿציק דאלער א פונט פלייש, צו פֿינף און צוואַנציק, איך ווייס וויפיל זיי נעמען, און אימפארטעד, דו ווייסט פון ווי עס איז אימפארטעד, דו ווייסט ווער ס'זיצט אויף די אנדערע זייט, ווער ס'לייגט ארויף, איך האב אין מיין משפחה איינעם וואס האט זיך אמאל משדך געווען מיט א שוחט פון אורוגוויי, א משפחה, האט ער געזאגט אז זיין מחותן האט אים פארציילט, ער איז א שוחט, ער שעכט פאר די רבנות. זאגט ער אז עס אלעס א גאנץ יאר וואס די רבנות זאגט אז ס'איז נישט כשר לייגט מען אין א פריזער אונטן און ס'קומט די עדה החרדית צו די חלוקה און דאס טיילט מען אוועק טרייפות וואס די רבנות האט געזאגט ס'איז טרייף ארייט איך פארשטיי מען טאר דאך נישט פאלגן די רבנות זענען דאך כופרים פושעים כופרים אפיקורסים און די אלע באלאוניס אבער איך וויל פארשטיין איין זאך איך וויל פארשטיין.

טשעפע נישט די ארעמע צובראכענע אידן, פארשטייסט? דער דברי יואל האט זיך געהאט זיין עקסטערן שוחט, אבער דער שוחט איז געווען א חזיר, ער האט געטאטשט קינדער, עס קומט יעצט ארויס אין פֿינף הונדערט פֿופֿציק בעדפארד עוועניו אין די מקוה האט ער געטאטשט פרייטאג קינדער, הערט'ס אויף מיט די שטותים, איז אז ער האט עס געמעגט מעג מען דאך אונז אויכעט, אבער איין מליצה האמער פארן אייבערשטן, רבונו של עולם דו ביסט אונזער עדות ציונים פון די אידן. עבודה זרה זענען מיר אין צרה. ס'איז געווען אמאל צוויי אינגעלייט, צוויי בחורים, ס'איז געווען בחורים, זיך געטראפן אין איין בית זונות, און איינער נעמט זיך שרייען אויפן אנדערן, איך ווייס די נעמען אויכעט אבער ס'איז נישט וויכטיג, זענען שוין ביידע שוכן עפר, איינער נעמט זיך שרייען אויפן אנדערן, ווי קומסטו דא אהער? זאגט ער לאמיר דיר עפעס זאגן, מאך א שווייג, דאס האט נישט צוטון מיטן רבי'נס שיטה, ס'איז נישט קיין ציונות, ס'האט צוטון מיט זנות, מאך א שווייג, איך וויל נישט דערציילן אויף דיר און דו זאלסט נישט דערציילן אויף מיר, און זייט דעמאלטס זענען זיי געגאנגען אינאיינעם, און דעי ליווט העפעלי עווער עפטער. אפשר טאקע דאס די סיסטעם? אפשר דארף מען טאקע נישט יענעם ארויסנעמען און מפרסם זיין אין די גאס? זאל ער גיין זינדיגן ביז ער ווערט א פגר. מאך א דזשאוק, ס'איז נישט די סיסטעם אבער אזוי זעהט עס ליידער אויס. סאו רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, ס'איז נישט גוט וואס ס'גייט פאר, ס'איז זייער נישט גוט. יעצט איך וויל זאגן, ס'איז דא דא דער לאנדאנער רבי. און ער איז געווען זייער קראנק און ער איז דורכגעגאנגען שווערע טיפולים און ווי ס'זעהט זיך אויס געבט אים דער דאקטער גרויסע האפענונגען. איז דאס די וויזשניצער רבי פון לאנדאן? איך האב געוואלט פרעגן אפאר שאלות, ער רעדט דא וועגן וויכטיגע זאכן. איינע פון די זאכן וואס ער רעדט דא איז אפאר וויכטיגע זאכן, איך וויל עס דורך גיין צו שטאטליך, נישט זיין לשון ווייל דאס איז נישט וויכטיג, רעדט ער דא אז קודם כל שנאת חינם, וועגן שנאת חינם איז חרוב געווארן דער בית המקדש, אלעס איז פיין און וואויל. כ'האב געוואלט פרעגן. לאנדאנער וויזשניצער רבי. פארוואס איז נחום ראזענבערג אין די גאס? פארוואס האב איך נישט קיין שול זיבעצן אדער אכצן יאר וואו צו דאווענען? דו מיינסט דאס איז א דזשאוק? פארוואס? פארוואס בין איך אין די גאס? ווייל סרול האגער המצרי דיין ברודער האט אנגעדרייט אז מ'זאל מיך ארויסווארפן אינאיינעם מיט סאטמאר? איך דארף נישט האבן קיין מנין? ס'קומט ראש השנה יום כיפור און סוכות דארף איך פארן אויף ארץ ישראל דאווענען וואו קיינער קען מיך נישט און דאס קאסט מיך יעדעס מאל שווערע טויזענטער דאלער? ווען מיין טאטע איז אוועק און מיין מאמע האב איך געמוזט דאווענען פאר זיי, פארן עמוד האב איך געמוזט וואוינען אנדערטהאלבן יאר אין ארץ ישראל ווייל מען האט מיך געלאזט דארטן דאווענען? די דרעק וואס דו ביסט, דו גייסט זאגן מוסר פארן עולם? זאג מיר, ווען ס'איז געווען מוישעלען מיט מאטעלען געדענקסט ווען דיין טאטע איז געווארן רעבע? מען האט זיך געקריגט און געהארגעט איבעראל, האב איך געפרעגט יענעם, אויף וואס הארגעט מען זיך? ביידע זענען מולטי מיליאנערן, ביידע זענען וויזשניצער רעבעס, וואט די העל איז גאוינג אן היר? סא פארוואס דארף נחום ראזענבערג נישט האבן א פלאץ ווייל איך האב געזאגט אז דיין טאטע האט געהאט א פסול'ע מקוה, איין און דרייסיג יאר? איך האב עס איבערגעוויזן פאר יעדן, איך האב נישט גע'פסק'נט אז ס'פסול, ר משה ניישלאס זכרונו לברכה האט געזאגט ס'פסול, ער גייט שוין בויען, מען ענדיגט שוין די נייע מקוה גייט ער הייסן ר מאטעלע זאל עס איבערבויען, האבן זיי געוואלט זאגן אז פארוואס האט ער נישט געהייסן שוין עס איבערבויען, ס'וואלט נאך געדארפט דויערן אפאר חדשים ביז מען ענדיגט יענע מקוה, האב איך געזאגט דאס איז א מורה הוראה, ער איז בארעכטיגט, ער האט געזאגט אז די אנדערע מקוה ווייסט ער אויך נישט צו ס'איז בעסער, סאו קומסטו יעצט אן מיט א נייע זאך אז ס'איז דא שנאת חינם, וואו איז געווען די אלע יארן ס'האט זיך געגעסן אין וויזשניץ? ר' מוישעלע דער אפגעריסענער פערד האט ארויסגעווארפן וויזשניץ, און דער זיין זון דער קראנקער משוגענער האט איבערגעקערט גאנץ וויזשניץ, וואו מענטשן האבן געשיקט געלט, מען האט עס געבויעט מיט בלוט, נו, מען איז זיי געווארן די באלעבאטים? נאכדעם זאגט ער די צווייטע זאך וועגן דיני ממונות, דיני ממונות מענטשן זענען גנבים, אבער קיינער האט זיך נישט וואס צו מישן ווייל דאס וועט נישט העלפן, נאכדעם זאגט ער וועגן אן אנדערע זאך לשם שמים. אז מען זאל זיך צאמזאמען לשם שמים, שם שמים, וואס א לשם שמים איז דאס? איך וויל דיך פרעגן, מען פארפירט דעם עולם יעדן טאג מען זאל וואוטן פאר דעם און פאר יענעם, ס'אלץ חברה לינק פון לינק וואס ס'קען זיין, זאל זיך צאמזאמען לשם שמים? ווי געקומען אז דיין פארשאלטענער פארדרעקטער פארקאקטער ברודער דער רבי פון ווילימסבורג זאל זאגן אז מען זאל לערנען די לימודים? די לימודים זענען דאך. ממש מזיקים! איך ליין זיי! זאג, דיין ברודער קען ענגליש? דער רבי פון ווילימסבורג, ער קען ענגליש? ער האט דורכגעליינט אלעס וואס דארט טוט זיך, און די אלע שמוציגע זאכן וואס מען מוז לערנען, און ער האט געזאגט אז מען זאל עס לערנען? ווער? הו אין די ווארלד איז הי? ער קען ענגליש? ער קען זיין נאמען ספעלן אויף ענגליש? איך וויל דיך פרעגן עפעס. העצט אויף יעצט דעם עולם און אונז זאל מען זיצן שטיל? אונז קען מען נישט זיצן שטיל. ווען דיין טאטע האט נאך נישט געהאט קיין פאט טו פיס אין. האט מיין טאטע אים געגעבן יעדן חודש מעמדות. מיין טאטע איז אויך געווען אן ארעמער איד ער געארבעט שווער פאר פרנסה נאר ער איז געגאנגען נאך געלט האט ער געהאט ביי יעדע שמחה האט ער אים געגעבן געלט נישט אונזער שמחה ענקער שמחה וואט א שעים. יעצט רעדט עטס פון בין אדם לחבירו ובין אדם למקום שלום מיט מעשות פארדריי נישט קיין קאפ, לאמיך דיר עפעס זאגן דער אייבערשטער מאכט נישט קיין מיסטעיקס אז ער האט עס דיר געגעבן קומט זיך עס דיר ערליך, יעצט ווען ס'האט זיך אנגעהויבן מיין פראבלעם האב איך דעמאלטס געפרעגט איינע פון די לאנדאנער חברה איך האב דאך נישט געהאט ווי צו דאווענען ווייסט אז א איד האט נישט א שול ווי צו דאווענען איך פלעג דאך גיין דאווענען אפילו אין חב"ד אין מאנהעטן איך האב דאך געארבעט אין מאנהעטן איך האב יעדן טאג געדאווענט מיט מנין מנחה איך האב געהאט א שול איך האב נישט געהאט קיין שול אונז האמיר געהאט א אינעם סוף איז וואו מען איז זיך צוזאמען געקומען, מען האט געדאווענט מנחה, דא פלוצלינג איך קען נישט גיין אין קיין שיל דאווענען ווייל סרול האגער א מוסר האט נישט געוואלט אז ס'זאל ארויס קומען זיין טאטענס חאזעריי, ער האט געהאט צוויי און דרײַסיק יאר א מקווה וואס איז נישט כשר, קלאר אז ס'איז נישט כשר געווען, ס'איז געווען אן אמבטע גדולה א כלי בתלוש, וואט א שעים וואס דא איז פארגעגאנגען, האט ער מיך ארויסגעווארפן ווייל דא איז דא איינער א סאטמארער יצחק לייב אונשטערן האט אים געזאגט דיין טאטע וואלט געדארפט טראגען אלץ דער צדיק הדור דער גדול הדור, עלטסטער אין דור, נחום ראזענבערג האט אראפגענומען זיין נאמען, לאמיר אונז אראפנעמען נחום ראזענבערג פון די מעפ, האט ער אנגענומען צו פארפירן אז נחום ראזענבערג ער פארט, איך פאר אויף אוקריינע, איך האב דארט שיקסעס, נאנאנאנאנאנאנאנאנאנא, דאס ארבעט נישט, די גמרא זאגט ס'איז ניכרים דברי אמת, און דו גייסט שרייבן א בריוו, הע, מ'זאל, וועגן געלט זאכן, וועגן געלט זאכן, איך וויל דיר אסאך פארציילן וועגן דיין טאטן מיט געלט, נאר איך וויל נישט, ס'איז א שאד. כ'האב אברהם שלמה האב איך דעמאלטס געבעטן אין לאנדאן, איך באזעץ מיך אין לאנדאן, לאמיר זעהן צו דו לאזט מיך אין לאנדאן קומען דאווענען, האבן זיי געזאגט ניין מען קען נישט, א נייע רבי, מען דארף אבאכט געבן, יעצט גיי געבן אבאכט, ס'איז א נייע רבי, איך האב געוואלט קומען דארט וואוינען, לאמיך האבן כאטש א שול ווי צו דאווענען, האטס מורא געהאט פאר וועם? פאר סאטמאר? יעצט האסטו מורא פאר מלאך המוות. כ'וויל נישט זיין קיין קטיגור פאר דיר, ביי מיר האסטו נישט געטון קיין שלעכטס, פערסאנעלי האסטו מיר נישט געטון קיין שלעכטס, איך וויל דיר זאגן, דו האסט נאך אסאך דיך צו פאררעכטן אין דיין קהילה, דו זאלסט האבן אן אפענע טיר פאר יעדן. א סאטמאר? ווער איז סאטמאר? סאטמאר איז. סאטמאר זאלסטו וויסן איז די זעלבע ווי פוטין, א פארלוירענער הונט, און יעצט וועט ער גיין שיסן אטאם באמבעס, וועט חרוב מאכן א האלבע וועלט, אזוי ווי סאטמאר רב האט ער געטון, ער האט געקומען, געשאסן, געטון, באליידיגט, בא'עוולה'ט, און דעטס איט, ווי איז ער אנגעקומען? אין ערגעץ נישט, ער איז אנגעקומען אויף מאנרא, און צוויי אידן האבן גע'ירש'נט זיין ירושה, אהרן מיט זלמן לייבן, און פארטיג. דעטס איט און הי'ז פינישט, הי'ז ווייפד אוט. יעצט זיי האבן דא א שאלה צו רב קניבסקי ווען ער האט נאך געלעבט פארשטייט זיך, און זיי ווילן וויסן מען ווארפט ארויס א קינד אז מען טרעפט אים מיט א סעלפאון ווארפן אים ארויס אויף א וואך, דא איז דא א קינד וואס זיי ווייסן אז ער ווייסט ווער ס'סופלייט עס, ווילן זיי ער זאל אויסזאגן ווער און ער וויל נישט ער זאגט ער ווייסט נישט און מען וויל אים ארויס ווארפן אויף אייביג יעצט איך וויל ענק אויסלערנען א זאך קינדערלעך טייערע יו נאו די טרוט בעדער דען איי נאו, יעדער מגיד שיעור, יעדער מלמד, יעדער ראש ישיבה האט שוין גע'מעסט בחורים, דאונט לעט אים טעל יו איטס נאט טרו ביקאוס ס'איז יא אמת. סאו יעצט דארפסטו טון איין זאך, זאגן דעם ראש ישיבה ליסטן דו ווילסט דיך שלאגן מיט אונז, אונז נעמען צאם דא אלע בחורים וואס עטס האטס שוין געטאטשט און עטס וועטס זיין פיניש, דערשרעק זיך נישט פאר קיינעם, עטס זענטס קיינעם גארנישט שולדיג. יעצט רבותי, עס קומט די ליל הסדר, ס'קומט די סדר נאכט, ס'קומט די וויין, די וויסקי. און די בראנפן, ס'קומען פרעמדע מענטשן, ס'קומען משפחה, למשל איך דאווען אין א שול און ס'דאווענט דארט א משוגענער ברסלב'ער, קען אינמיטן דאווענען זאגן רבונו של עולם האב רחמנות אויף מיין נשמה, משוגענער, ער נעמט יעדן שבת אין באטראכטונג ס'זאל קומען געסט צו נעמען א גאסט צוויי, כ'האב אים געזאגט איינער זאל אמאל רעיפן דיינס א זון דעמאלט וועסטו שוין וויסן וואו דו האלטסט, ער פלעגט האבן מיידלעך אין שטוב, און גערופן געסט. ס'איז נישט קיין דזשאוק די אלע זאכן, כ'וויל נאכאמאל אנזאגן דעם עולם, נאו סטרעינדזשערס אלאוד, דיין טאטע און איר טאטע איז דער זעלבער חזיר ווי א פרעמדער מענטש אין די גאס, ווען ס'כאפט אים אן די תאווה קוקט ער נישט וואס ער טוט, און יו שוד בי ווערי קעירפול, ברען נישט אריין קיינעם אין שטוב, זאג דיין אלטן טאטן מיט די אלטע מאמען, דיינע מיט אירע, זאל מען דיר צושטעלן א שיינעם סדר, אלעס וועט זיין ווי עס דארף צו זיין, און פיר אליין, דעטס איט, כ'בעט דעם עולם, מ'האלט אין איין הערן מיינע.

קיינער נישט געהאט קיין אלקאהאל גאנץ פסח, קיינער נישט, אבער ס'איז נישט אינדערהיים אפילו, ווארף עס ארויס אדער פארקויף עס אין חמץ, ווייל ס'איז יום טוב, מען דרייט זיך אין שטוב, מען וועט אהיים קומען, מען וועט קומען פון געוויסע פארקס, מען וועט זיך ענדזשאיען, זיך אריינזעצן צו די אינלאס אדער צו די עלטערן און מען וועט זיין דארשטיג און מען וועט טרינקען, איך האב ענק געזאגט ביי מיר, איך געב יעדן צו טרינקען, קינדער, גרויסע, עניבאדי, איך געב זיי צו טרינקען אזוי, גרעיפ דזשוס, עפל דזשוס, טאמעיטא דזשוס, און נאכדעם איז דא. פיינעפל דזשוס, ס'איז דא אזויפיל מיני דזשוסעס, ס'איז ממש א מחיה, אבער איי סעי דאונט לוז יור סעלווס, ביקאוז וואנס יו לוז יור סעלף יו'ל בי לאסט פאר עווער. פסח איז פה סח כהלכות, מ'דארף רעדן ווי עס דארף צו זיין. יעצט, אסאך מענטשן זענען ברוגז געווען, איך האב געפענט א האטליין, און קינדער הערן עס אויס, און בחורים הערן עס אויס, און מיידלעך הערן עס אויס, איך האב דאך צוגיין דעם געעפענט, איך האב געוואלט זיי זאלן הערן, ווייל ביי אונז האט מען געהאט אזא. קרומע פאליסי אז מען לערנט דאס מיט קינדער באקומען זיי הרהורים רעים, ווייסט דער רבי זכרונו לברכה דער סאטמאר רב האט געזאגט מען זאל ביי די דרשות פון די מלמדים מען זאל לערנען און רעדן מיט די קינדער איז געווען עפעס א אלטער גראבער מלמד און ער זאגט די רבי וויל מען זאל זיי אלעס אויסלערנען האט די רבי א שמייכל געטאן דו ווייסט נישט וואס זיי ווייסן אלס און שוין דאס איז וואס דא גייט פאר יעצט טוט זיך דא אויכעט צו מען זאל יא לערנען מיט די קינדער צו נישט יעצט איז אזוי ס'ווענדט זיך וואס מען לערנט סעקס וויאזוי מען האט א בעיבי דאס דארף מען נאך נישט לערנען מיט א פיר פינף יעריג קינד, אבער אז מען זאל נישט טאטשן זיינע פרייוועט פארטס, און נישט די מיידל זאל זיך לאזן טאטשן און נישט דער בחור, דאס דארף מען יא לערנען, דאס איז וואס איך טוה, יעצט כ'וויל עטס זאלטס אויסהערן דא א גאנצע דיבעיט וואס דא גייט פאר, ס'איז א מחלוקת צווישן ניו יארק און פלארידע, הערטס אויס די גאנצע זאך און טוטס האבן הנאה, עס וועט שטיין די שיטה פון פלארידע און די שיטה פון ניו יארק. Democrats are put on defense as they come out against Florida's Parental Rights in Education Act, here is One America's Sam Volk with more.

טיגע, ס'איז אנדערש ווי אלע שבכל הלילות, אלע אנדערע נעכט פון א גאנץ יאר כאפט מען אן א מיידל, מען שטופט איר אריין אינעם לאך, דא איז געווען א חזיר וואס האט איר געהייסן זאל גיין אין מקווה, גאר א נייע מעשה, זאל גיין אין מקווה, למעשה איז אזוי, ס'איז דא איינער יואל קאהן, פערציג יאר אלט, פון בני ברק, און מען האט אים אויפגעפיקט, ווייל. ער האט מאנס געווען א קטינה, א קטינה מיינט א מיינער, ס'איז זייער א לאנגע אריכות, איך וויל אפילו נישט.

ליגן אין א בעט און ער האט זי מאנס געווען און ער האט געזאגט אזוי, א מאן מעג דאך עס טוהן, א מאן מעג דאך האבן א פאר פרוי, ווען די פרוי איז ריין מעג ער עס טוהן, איז במילא דו ביסט געווען אין מקווה איז שוין אלעס אין דער ארדענונג, און אזוי האט ער איר נעבעך פארכאפט אז גאר נישט נאר ער מעג עס טוהן נאר עגאר ס'איז א מצוה אז ער טוט עס, און דאס איז וואס איך וויל רעדן וועגן דעם מין רעיפ, דאס אז. ספעציעלע מין רעיפ. די רעיפ איז אז מ'רעדט איין קינדער זאכן וואס מ'דארף נישט. פונקט ווי יואלי ראוט ימח שמו דער דרעדליגער רעדט איין אז מ'זאל גיין חתונה האבן ביי די צוועלף צו ביי די דרייצן, די זעלבע איז דאס אויכעט. ער רעדט איר איין דו ביסט ריין. קודם האט זי קודם כלה בלא ברכה אסירה לבעלה כנידה. ווי איז געווען די שבע ברכות? נאכדעם איז נישט געווען קיין קידושין. ווער ס'איז מקדש בביאה זאגט די גמרא האט מען געשלאגן מלקות. ווייל קודם מוז מען מקדש זיין און נאכדעם וואוינען. און נאכדעם איז זי געגאנגען אין מקווה, ז'האט געציילט שבעה נקיים, ז'האט געפרעגט שאלות אויף בדיקות, האסטו דאס אלעס אויסגעלערנט, נאכדעם האסטו אויסגעלערנט אלע הלכות חציצות און אלע הלכות חפיפות, און כ'מיין וואס וואס א מין חזיריי איז דאס? יעצט כ'וויל ענק זאגן, מיך האט אמאל אנגעקאלט דער פאפא רב דער היינטיגער, ער האט געוואלט איך זאל אריבערקומען, ער האט געוואלט דורכשמועסן א זאך, ס'איז געווען דא א פרוי וואס זי האט געפירט די פאפא מקווה און זי האט באמערקט אז א גרושה פון בארא פארק וואס זי קען זי פון פאפא קומט דא אין מקווה, יעצט צו מ'זאל לאזן גרושות גיין אין מקווה צו נישט דאס איז די שאלה. געווען, האט ער מיך געפרעגט וואס איך האלט, האב איך אים געזאגט כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, ס'איז א מחלוקת אין דעם צווישן די מורי הוראות, ס'איז דא א איד וואס ער הייסט ר' מאיר פויזן, ער איז מיין רבי אין מקוואות, ער האט א ברודער ער האט געהייסן דיין פויזן פון וואשינגטאן הייטס, און ער האט אויך געפירט א מקווה אין סוואן לעיק, סוואן לעיק צו אין ליבערטי, האב איך גערעדט אמאל מיט אים וועגן דעם סאבדזשעקט, ווייל אין די קאנטרי גייען דאך אלע פרויען געבן זיך א טינק אריין אין מקווה די וואס זענען מזנה. ווייל דארט קען מען דיך דאך נישט, האט ער מיר גענפערט כהאי לישנא, איך בוי מקווה'ס נאר פאר אידישע פרויען, טאמער קומט א גרושה און זי אביוזד דעם סיסטעם, אויף דעם בין איך נישט משועבד, זאל זי קומען, איך קען זי גארנישט טון, אפילו ווען איך ווייס אז זי קומט זאג איך איר נישט גארנישט אויך נישט. אזוי האט ער געהאלטן. פארוואס? ווייל ער האט אפשר געהאלטן אז מיט דעם וואס זי גייט איז זי כאטש נישט קיין איסור נידה דאורייתא, זי איז נישט מכשיל יענעם, שוין, ס'איז נישט מיינע ביזנעס, אנדערע רבנים האבן געהאלטן מ'טאר עס נישט צולאזן, יאמרו זכאי ויאמרו חייב. האב איך געזאגט דעמאלטס פארן פאפא רב, ער האט מיך געפרעגט וואס איך זאג, האב איך אים געזאגט אזוי, הערט אויס, דעמאלטס איז געווען די קראנקהייט ס'איז ארום געגאנגען ס'האט געהייסן עידס, AIDS, עידס, האב איך געזאגט אזוי, ווען איין פרוי האט באקומען עידס פון דיין מקווה, האסטו אפגעשפארט דיין מקווה און אלע מקווה'ס אין די גאנצע וועלט, ווייל יעדער וועט זאגן, אה דארטן גייט א גרושה. מיט אזוינע, און דאס קענט איר זיך נישט ערלויבן, אבער זאל איך זאגן יעצט צו ס'איז אסור צו מותר על פי הלכה, איי דאנט קעיר, איי דאנט געט אינוואלווד, באט ס'איז נישט סענעטערי, מ'טאר דאס נישט צולאזן, למעשה האט ער איר געשיקט אז ז'זאל גיין אין מקווה, איז דא א מעשה מיטן הייליגן חתם סופר אז ער האט געהאט צוויי תלמידים, און ביידע האבן פארציילט א מעשה אז ז'ענען נכשל געווארן מיט א זנות, איינער האט געזאגט פארן רעבן רעבע כ'האב געזען א שיין מיידל, כ'האב מיך אין איר אנגעטשעפעט זי אין מיר, און מ'האמיר געוואוינט, כ'וויל א תיקון, האט ער אים געגעבן א תיקון, נאכדעם איז געקומען אן אנדערע אבער מען האט געזאגט פארן הייליגן חתם סופר אז זי איז נכשל געווארן, זאגט זי אבער רבי איך האב געהאלטן געהאלטן ס'זאל זיין שבעה נקיים, איך האב געמאכט איך האב געמאכט הפסק טהרה שבעה נקיים מיט אלעם און בין געגאנגען אין מקווה, האט דער חתם סופר געזאגט אויף דיר האב איך נישט קיין תיקון, איינער ס'איז דורך געפאלן שנעל ער האט געכאפט א דאס איז אקעי איך הער, אבער דו האסט געווארט זיבן טאג און דו האסט געווארט און געווארט און נאכדעם האסטו ערשט בועל געווען, דאס גאנצע צייט נישט דיך אפגעלאזט פון דעם געדאנק, אויף דיר איז נישט דא קיין תיקון. דאס איז אונז מיינען מיר אמאל אז איינער איז דורכגעפאלן מיט אן איסור דאס איז שוין די ארגסטע ניין ס'איז דא נאך ארגער אויכעט און דער חזר דא האט געהייסן דאס מיידל זי זאל גיין אין מקווה שטעל דיר פאר אין וועלכע מקווה מ'האט זי אריינגעלאזט מסתמא איז זי געגאנגען דארט וואו מ'האט זי נישט געקענט ס'איז זייער זייער אינטערעסאנט די מעשה ווייל דער אמת איז די בלנית'ס געבן זיך נישט אפ גענוג מיט די אלע זאכן זיי זענען פיס ווארקערס און דער עולם מ'זאל קומען מ'זאל גיין געבן זיך נישט אפ געהעריג און באקוקן חציצות אויך נישט זיי געבן זיך נישט אפ געהעריג ווען ס'קומט די ביזי טעג און ס'איז דא פרויען וואס זיי גייען לשם סגולה ווייל ס'איז ראש השנה יום כיפור און ס'שרייען פרויען אז איך קום דאך לנידותן און מ'קוקט נישט אויף מיר געהעריג מ'איז מיך נישט בודק, נו איך רעד דאך אסאך וועגן דעם, איז על כל פנים דאס איז די מעשה וואס דא גייט פאר, האט ער איר געהייסן זי זאל גיין אין מקווה און זי האט זיך געמקווה'ט און וועגן דעם וויל איך טאקע רעדן פון דעם, כ'וויל זאגן די מיידלעך קודם כל ביסטו אסור כלה בלא ברכה אסירה לבעלה כנידה, מען האט נישט געמאכט שבע ברכות, מ'האט נישט געזאגט הרי את מקודשת, ביסט א זונה אין די גאס, און דאס וואס דער בחור רעדט דיר איין דאס איז אדער ווייל ער ווייסט נישט אדער ווייל ער קלערט אז דו ווייסט נישט, לאזט זיך נישט איינרעדן, מיט אנדערע ווערטער, א איד האט אמאל געגעסן חזיר און ס'איז אים גערינען אויף די בארד, די פעטן, האט ער געזאגט די ווייב ברענג שנעל א האנטוך ס'זאל נישט רינען אויף די בארד די חזיר פעטן, זאגט זי הער אויס אז מ'עסט חזיר קען עס שוין רינען אויף די בארד אויך, ווילסט גיין זינדיגן גיי זינדיגן, באט רעד נישט איין די מיידל אז ס'איז גארנישט קיין איסור אויך נישט, ס'איז יא אן איסור. און נאכדעם, אונז פסק'ן מיר אז ביה איז א קנין, ס'איז א קנין דאורייתא, ווען ער וואוינט מיט א מיידל, ליטל דאז הי נאו אז זי איז מן התורה מקודשת צו אים, זי דארף האבן א גט, ווייל אונז פסק'ן מיר אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, ס'איז נישט אזוי גלאטיג די גאנצע זאך, ס'איז אין דעם געווען א גרויסע מחלוקת פון ר' משה פיינשטיין מיט רב הענקין, רב הענקין האט געהאלטן אז ווען דאס מיידל האט געוואוינט און א גוי האט געזען ווי זיי זענען זיך מייחד אין א דירה, זיי גייען אריין ביידע אין איין דירה צו אין א האטעל וואטעווער איט איז, און דאס איז א געהעריגע, דער גוי איז אויך אן עדות. דער גוי האט עס געזעהן, האט ער געהאלטן אז ס'איז א קידושין דאורייתא און זי דארף האבן א גט. ס'איז געשריבן אין זיין ספר, אין רב הענקינ'ס ספר. און ס'איז זייער נישט גלאטיג זיך ארומצושפילן מיט די אלע זאכן. ס'איז ווערי ווערי אנהעלטי. ס'איז געווען איינער וואס האט מיר געזאגט אז ער האט נישט קיין מורא געהאט פארן איסור משכב זכר, ווייל ער האט געוואטשט אז ס'זאל נישט אריינגיין יענעם אין די מחילה, פונקטליך אין לאך, פארדעם ס'איז נישט קיין איסור, ס'מוז זיין ממש אריינצוגיין. אז ס'וועט אין אחוץ איינמאל געשען עפעס אן אומגליק גייט דיר גיין אביסל צו שווער אויף אים, ער האט זיך ארויפגעזעצט און ער איז יא אריין, דאס איז כריתות, יו דאנט פלעי געימס וויט דיס טינגס. שבת ווערט אנגערופן אז דאס איז הררים התלויים בשערה, סעקס, זנות איז נאך ארגער, סאך ארגער, איין ריר מיט דעם קליינעם פיפיק, איין ריר אריין אין יענעמ'ס מחילה און ס'איז אריינגעגאנגען אפילו א מקצת ביאה, וויבאלד דער אייבערשטער האט געשעפט אז דאס קעפעלע זאל זיין אויף איין זייט אינגאנצן אן א. קעפעלע אויף איין זייט אפשר א טיפן קעפעלע פארוואס ווייל ווען די גייסט אריין נאר מיט א טראפעלע הייסט עס שוין א געהעריגע ביאה און מען איז חייב כרת דערויף די מיט איר ביידע זייער שווער זיך ארום צו שפילן מיט די זאכן דער עולם קוקט דאס אן פאר גרינג ווייל ליידער ברוך השם די מורה הוראה'ס זענען די גרעסטע חזירים זלמן לייב פיליפס האט געזאגט פאר די ער לעבט שוין נישט די פארשטארבענע חזקל טייטלבוים'ס ברודער רב לייביש זאגט אים ריק דיך אביסל ווייל די פיפי גייט גראד און איך טרעף נישט דעם לאך פונקטליך דעם לאך. האט ער געזוכט דעם לאך פון די מחילה דארט ווי די גדולים קומט ארויס און יענער געט זיך א לייג ארויף עס איז אביסל שווער בום ביסטו פערטיג די פילסט אפילו נישט מוזט נישט אריינגיין אינגאנצן דער גאנצער אבר מוז נישט אריינגיין נאר א טראפעלע די גמרא זאגט מען זאל זיך נישט דריקן ווען מען דארף גדולים פארוואס ווייל פן ינתק שיני הכרכשתא דארט איז דא אזא גומי וואס עס נעמט ארום דאס מאכט אז ווען די ענדיגסט די גדולים זאל עס האלטן אז ס'זאל זיין אלעס טייט קלאוזד ס'זאל נישט שטינקען פון דיר און דאס אז די געסט נאר א ריר אן מיטן אות ברית קודש ביסטו פיניש. דאס איז א ביאה, קענסט עס נישט אפשטעלן, ווייל ס'מוז נישט זיין אינגאנצן, נאר אויף איין זייט איז דער גיד שוין אינגאנצן אריין, ס'מוז נישט זיין אז דער גאנצער גיד זאל זיין אינגאנצן אריין, און דאס אסאך מענטשן האבן עס נישט קלאר ארויס, זיי מיינען מ'מוז אריין געהעריג אינגאנצן מיטן גיד, ניין, די קעפעלע, די עטרה, די קעפעלע, דאס איז די הייקלסטע פלאץ וואס איז דא, פאר ביאות אסירות. וועגן דעם רעד איך פון דעם, ווייל איך וויל מסביר זיין פאר יעדן מיידל, דער בחור וועט דיר איינרעדן ליגנט אז דו האסט נישט קיין השגה, און דעם בחור וויל איך אויך זאגן, דאס מיידל וועט דיר אויך איינרעדן ליגנט. זי האט קיינמאל נישט געוואוינט מיט קיינעם, זי ווייסט נישט וואס דאס איז, זי מאכט זיך טעמיש, זי האט שוין לאנג געוואוינט, ס'איז שוין אזוינע יארן, און דו קענסט נישט וויסן צו זי האט נישט קראנקייטן, און דו קענסט נישט וויסן צו זי איז נישט פרעגנענט, אויב זי איז פרעגנענט, העי, גייסטו טראגן יענעמ'ס בעיבי פאר דיין גאנץ לעבן, איטס נאט גוד, רבותי דאונט פלעי אראונד וויט סעקס, און איין זאך, איך האלט אז מ'דארף אנהייבן צו לערנען, איך זאג דאס שוין לאנג, און מיר האבן דאך דעם האטליין, מיר האבן געזאגט הונדערטער מאמעס, געבענטשט זאלט איר זיין, ווייל איך. קען נישט אזוי רעדן צו מיינע קינדער, איר האט זיי אויפגעקלערט? מען מוז אויפקלערן קינדער, ווען נישט פון וואנעט זאל ער וויסן אז מען טאר נישט צו מען מעג, יעצט דאס וואס די גאווערמענט רייסט זיך דא ארום צו מען זאל לערנען מיט קליינע קינדער פון א יאר ביז דריי סעקס, דאס איז דזשענדער, מען גייט זיי לערנען וויאזוי מען קען זיך טוישן, און וואס די פיפיק באשטייט פון, און וואס די. לעטריקס באשטייט פון דאס איז זאכן וואס פעלט נישט אויס פאר דריי יעריגע קינדער אבער דאס אז קיינער טאר דיך נישט אנרירן דאס איז זייער וויכטיג שטערבליך וויכטיג אויף דעם האט מען מיך געשטעלט ברוך השם אין חרם און אז דער אייבערשטער וועט מיך פרעגן נאך הונדערט און צוואנציג וואס האסטו געטון וועל איך זאגן כ'האב מפרסם געווען אז מ'טאר נישט מאכן בעילות זנות דאס האבן זיי געטון צו מיר זיי האבן געמיינט איכ'ל מיך דערשרעקן זיי האבן געזאגט נחום ראזענבערג וועט קומען אין דריי טאג וועט ער קומען זיך איבערבע איבערבעטן איצא דו ביסט געפגר'ט, דו האסט איבערגעלאזט קינדער דרעטליגערס, איצא דו ביסט אויף צרות, שייגעץ טמא וואס דו ביסט, איך וועל קומען אין דריי טאג זיך איבערבעטן, רבנים האבן געשריבן, ווי קענסטו מאכן א חרם אויף א מענטש ער איז דאך נישט דא, דארפסט דיך נישט זארגן פאר אים, איצא זארגסט דיך יעצט אויך נישט, און וואר איך אויך שוין נישט. רשע מרושע וואס דו ביסט, דו מיט אלע רבנים, דער עלעגאנטער חזיר, מיט די אלע וואס האבן אונטערגעשריבן, אַכט און דרײַסיק רבנים האבן געהאט א חוצפה אונטערצושרייבן אן דעם וואס זיי רופן א מענטש, ווייל איצעלע פימפ. האט זיי געזאגט דארפסט נישט קיין מורא האבן פאר אים, נו נו איך האב פון ענק אויך נישט קיין מורא, דאס איז דער חילוק, האסט געזען? פוטין האט געמיינט ער איז דער שטערקסטער אין דער וועלט, ער קען זיך שלאגן מיט אמעריקע, ער האט אטאמישע באמבעס, ער האט גארנישט, ער האט א נפיחה, ער האט אפילו נישט קיין געהעריגע טענקס, טאנקען וואס זיי פארן, אלעס איז צובראכן און צופאלן, ער האט, מיטן פיסק האט ער אלעס, זיי האבן געמיינט אז זיי קענען זיך מיט יעדן שלאגן, סאטמאר האט אויך געמיינט זיך מיט יעדן שלאגן, איך בין נישט קיין סאטמאר איך דעקלעריר עמטליך איך האב נישט מיט סאטמאר גארנישט, אין לנו חלק בסאטמאר. סאטמאר גארנישט, איך קען ענק נישט, איך וויל ענק נישט קענען, איך האלט נישט פון ענקער שיטה, איך האלט נישט פון ענקער חינוך, דרעטליגערס גנבים, מען האט גענומען מענטשן, מען האט גענומען געלט פון מענטשן, מ'וועט קויפן תלמוד תורה'ס, מ'וועט קויפן בילדינגס, מ'וועט קויפן, ס'דא יעצט אין קלעמענטי דא וואס איך ווייס דרײַסיק ליידיגע דירות, מען געט עס נישט אוועק, ווייל די אינוועסטערס וואס האבן יעצט איבערגעבויעט דאמינא צו אנדערע פלעצער ווי זיי בויען, זאגן פאר משה דוד, געב אכטונג, ווייל אונז דארף מיר האבן. אז מען זאל קויפן פון אונז די דירות פאר נײַן הונדערט טויזנט דאלער און א מיליאן דאלער, דאס איז וואס אונז דארף מיר, איינער האט אונז אמאל אינזין געהאט? דער רבי זכר צדיק וקדוש לברכה דער דברי יואל האט אליין געזאגט פאר א איד, ער האט'ס מיר נאכגעזאגט, דער איד האט געמאכט קענד גודס, און ער איז געקומען ער האט זיך באקלאגט פארן רעבן אז א מעשה דער אהער און. א סאטמארער איד און ער ער נעמט אזויפיל מער און און ער קען נישט מאכן וועגן דעם ביזנעס, האט דער רבי אים געענטפערט איך קען נישט זאגן מיינע ידידים מיט מיינע חסידים וויפיל זיי זאלן פארדינען אויפן כשרות, איך קען זיי נישט זאגן, ציונים האט ער יא געוואלט לערנען, די מדינת ישראל האט ער געוואלט אויסלערנען אז זאלן זיין ערליכע אידן, זאלן האלטן שבת, וואס? מען זאל נישט גיין צו די בחירות ווייל ס'איז אביזרייהו דגילוי עריות, אבער די גניבה וואס דאס איז אויך גילוי עריות, די גמרא זאגט ואת אשת רעהו. לא טמא שלא ירד באומנותו של חברו שלא ברשות, דאס איז געהעריג ביים אייבערשטן, דאס איז זנות, דארטן האט ער, ער קען נישט זאגן זיינע חסידים, דערפאר זעט עס אזוי אויס היינט, און איך זאג נאכאמאל, יעדער ווער ס'קען זיך ראטעווען זאל זיך גיין ראטעווען, ווייל בשום אופן וועט עטס נישט קענען עקזיסטירן, מענטשן קאלן מיך אפ, זיי זאגן איך האב נישט קיין געלט צו צאלן פאר מצות אזויפיל, זאג איך אים וויפיל צאלסטו פאר רענט, זאגט ער פֿיר טויזנט דאלער, זאג איך אים געט די העל אוט, פאר דיר ערגעץ אנדערש, איך וועל דיר געבן הייזער וואס דו קענסט פאר פֿיר טויזנט דאלער, קענסטו האבן. א בלאק, נישט א הויז. ווי שטייט דו מוזט וואוינען אין ווילימסבורג ווייל דער רבי האט זיך דא געקראצט דעם קאפ? צו האט דא געזאגט שובבים תורה? גיי פאר אויף ארשעווען אויף קראלע דארט האט ער אויך געזאגט שובבים תורה. דאס איז אונזער צרה, אונז לעב מיר אין שטותים, און אונז לעב מיר אז מען טאר נישט זאגן פאר די קינדער. דא האט עץ א מופת חותך, איך רעד וועגן דעם באריכות ווייל דער מענטש, קיינער האט נישט געזאגט דעם מיידל אז זי טאר נישט שלאפן מיט איינעם אין בעט אפילו איז זי געגאנגען אין א מקווה, זי האט נישט געהאט קיין שום רעכט צו גיין אין קיין מקווה, און וועלכע מקווה ס'האט איר אריינגעלאזט טויג נישט. נאר אין ארץ ישראל נישט קיין פראבלעם ווייל ס'איז ווארעם יעצט און מ'קען גיין אין ים אויכעט. ס'איז אן אומגליק וואס גייט פאר. כ'האב ענק דערציילט כ'האב געמאכט א מקווה דא אין פלעטבוש. כ'האב געמאכט די גרעסטע כלים מקווה אין די וועלט. נישט דא נאך אזא גרויסע כלים מקווה. בין איך געווען דארטן און כ'האב עס דערציילט. איך קום פון רוסלאנד, כ'בין געפארן. כ'האב עס דערציילט מסירות נפש פון אידישע טעכטער. דארטן געווען א רב, ער לעבט שוין נישט היינט. איז געווען דארט א רב, ער האט מיך אויסגעהערט. איין טאג זאגט ער מיר כ'וויל מיט דיר רעדן. כ'וויל זאלסט זאגן א דרשה דא פאר די פרויען. זאג איך פיין. צוגעשטעלט אין דעם בילדינג ווי די מיידל סקול איז דא א גרויסע שול דארט און איך נעם מיך זאגן א דרשה פאר די פרויען איך קום אבער אריין אין די קלאס זעה איך א יעדער גייט מיט לאנגע אייגענע האר גיי איך צו צום רב שטילערהייט וואט דיד יו דו טו מי היער האסט מיך אריין געברענגט דא צווישן מיידלעך זאגט ער ניין ניין ניין ניין די חברה די מיידלעך קענען אלע הלכות נידה פרעג איך אים פארוואס זאגט ער ווייל זיי גייען אויס אויף דעיטס און איך וויל נישט זיי זאלן אהיים קומען מיט אן עקסידענט און זאגן איך בין פרעגנענט איי דאנט ניד איט. איי טיטש דעם ביפארהענד, נאו טאטשינג אפילו די האנט לאזן זיי נישט טאטשן, ווען די קומסט די טרעפסט די בוי טרעפט די גירל געט מען אפילו נישט די האנט, טאמער שטרעקט ער די האנט זאגט מען איך בין א שומרת נידה, אזוי זאגט זי אים די פארשטייסט וואס דא גייט פאר, זיי ווייסן אז טאמער זיי דאס נישט טוהן עמען זיי אלע אהיים קומען פרעגנענט וואן דעי ענד דעי דאונט ניד איט, באט ביי אונז איז אלעס א סוד א סוד מען דארף האלטן א סוד נאך לאזן א מיידעל זאל גיין אין א מקווה ווייל דער בחור האט איר אזוי איינגערעדט, האלטס עס ווייטער פאר א סוד רבוש"ע זעה ווי עטס עטס אנקומען, סאו וועגן דעם רעד איך פון דעם. אז די מעשה איז א זעלטנהייט פון א מעשה וואס מ'דארף עס רעדן, און וויאזוי ער האט זי פארפאפט אז זי נאך גיין אין די מקווה מיט די אלע זאכן, און ער האט איר נאך געזאגט אז ווען די פרוי איז ריין מעג דער מאן טוהן וואס ער וויל, שקר גמור, ס'איז שקר, ס'איז נישט געווען קיין שבע ברכות, ס'איז נישט געווען קיין קידושין, ס'איז נישט געווען גארנישט, ס'איז א זנות, ס'איז א בעילה וואס א בעילה איז זנות, און גראדע, און רב הענקין האלט אז עס איז גאר מקודש אויכעט, זי דארף גיין נעמען א גט. שטעל דיר פאר ווען יעדע מיידל זאל דארפן גיין נעמען א גט ווי ס'האט מזנה געווען, וואלט געווען א אומגליק. סאו ער הייסט יואל כהן, פערציג יאר אלט פון בני ברק, און ס'איז ממש א שאנדע, און כ'האב הנאה אז ס'קומט אלעס ארויס צוביסלעך, ווייל איך האב געוואוסט ס'וועט ארויסקומען, כ'האב נאר געהאפט איך וועל נאך לעבן און איך וועל קענען זינגען יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשנו בישועתך באמת, כ'האב געהאפט אז איך וועל נאך קענען דאס זעהן און זיך פרייען דערמיט. אבער איך וואלט געזאגט מיינע קינדער, טאמער לעב איך נישט, זאלט עטס קומען קלאפן אויף מיין שטיין און זאגן טאטע דו האסט געווינען, אויף דעם ווארט איך, אבער כ'האב ברוך השם געווינען אין גרויסן. שוין, דאס איז איין וויכטיגע מעשה. און וויל איך רעדן פון נאך איין זייער א וויכטיגע מעשה. איך וויל רעדן פון נאך א מעשה. ס'דא איינער וואס ער הייסט יעקב שלום. יעקב שלום האט נאך א נאמען אויכעט, יעקב ישראל שלום. ער איז געווען אין פרדס כץ, און אן אראבער האט אים געשאסן, און זיין ווייב איז געווען פונקט אויפן פארטש, און זי האט געזען ווי די גאנצע.

הזאת ושלא תדעו עוד צער. דעיס האט עטס געהערט ווי מ'האט אינטערוויוט א משפחה, ער איז א שוואגער פון יעקב ישראל שלום, איך וויל אבער זאגן פארן עולם וואס דער עולם פארשטייט נישט און מ'טוט זיך נישט נעמען אין אכט, אונז האמיר א תורה וואס משה רבינו האט אונז געברענגט פונעם הייליגן באשעפער מפי הגבורה, און ביי אלע עריות זאגט דער אייבישטער אני השם, זאגט רש"י, וואס טייטש אני השם? אני השם איך בין באגלייבט נאמן צו באצאלן שכר און אויכעט צו געבן אן עונש. יעצט ווען דער אייבישטער געבט אן עונש ווערט יעדער צובראכן, מען ווערט ווילד, מען וויינט, רבונו של עולם פארוואס, פארווען? איכ'ל ענק זאגן ווען דער רבונו של עולם וויינט, ווען א מענטש גייט טון זנות וויינט דער אייבישטער, עטס הערטס עס נאכנישט ווייל אונז זעמער פארגראבטע יונגען הערן מיר עס נישט, ס'איז דא אין אלע צייטונגען וועגן אים אז ער איז געווען א נואף, א נואף, ער איז געשטארבן, ס'איז א ביטער אומגליק, אבער ער האט געהאט א שוועגערין וואס האט זיך נישט פארטראגן מיט די מאמען, זי איז געקומען וואוינען צו אים, זי איז געווען א יונג מיידל און ער האט געהאט. ער איז דאך א ספרדי איז ער דאך און ער הייסט דאך יעקב און ישראל, יעקב איז דאך געווען יעקב אבינו און ישראל איז דאך געווען ישראל, ישראל סבא, און ער האט אויך געהאט צוויי שוועסטער, ער האט נאר געמעגט ווייל ס'איז געווען פאר מתן תורה, ער האט אויך בועל געווען צוויי שוועסטער, ער האט אויך געמעגט קען זיין ווייל איינע איז דאך געווען מיט קידושין די אנדערע איז געווען סתם מיט זנות, ס'איז באשריבן אין אלע צייטונגען און זיי ברענגען מוסמכים וואס מ'האט שוין אלץ געטון, ער איז שוין געזעסן אמאל אין תפיסה, ער האט באקומען נײַן און זעכציק חדשים, ער איז געווען א נואף. א נואף און האט אומגליקליך געמאכט א אידישע טאכטער, רבותי ס'דא א גאט אין הימל, צו ס'דא א סאקמער רב אין הימל צו נישט ווייס איך נישט, ווי ער איז ווייס איך נישט, וואסער א חורבן ער האט אנגעמאכט אין כלל ישראל ווייס איך נישט, אבער א גאט איז נאך דא, אלהיהם של אלו לא מת, דער אידישער גאט, אט דער הייליגער באשעפער איז נישט געשטארבן, אזוי זאגט רש"י דארטן אין פרשת ויחי, אף על פי ס'איז וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, אף על פי. שהם מתו אלהיהם של אלו לא מת, זייער גאט איז נישט געשטארבן, דער אייבערשטער איז זיך נוקם אויף זנות און אויף עריות, און מען קען אים נישט בארואיגן, און נאכדערצו אין א שטאט ווי אין בני ברק, מיט די עריות, דארט איז דאך געווען די מקור הקדושה, דארט איז געווען דער סטייפלער, דער חזון איש, מיט רב קניבסקי וואס איז יעצט אוועק, דער וויזשניצער רבי, און אנדערע צדיקים און גדולים, און תלמידי חכמים, און דער אייבערשטער איז נישט מוותר, ניין ניין ניין, עס איז נאר דא איין פראבלעם מיט די הנהגה פונעם. אייבערשטן אז ער איז א מאריך אף, און דעמאלטס מיינען מיר אונז אז ער זעהט נישט און ער הערט נישט, אבער ער זעהט און ער הערט און אלעס איז פארשריבן, מען זאגט ראש השנה וחותם יד כל אדם בו, יעדער שרייבט יעדע נאכט אריין אלעס וואס ער האט געטון, ער האט אומגליקליך געמאכט א אידישע טאכטער האט ער באצאלט, ס'גילוי עריות האט ער באצאלט מיט בלוט, שייגעץ טמא וואס ער איז געווען. און יעצט איז געווען א גאנצער היראו אזוי ווי וואלדער, איר זעהט דאך שוין די אלע היראוס פון בני ברק זענען נואפים, איך האב געזאגט דא וועגן חנא דייטש אויך איז א נואף, ער געטוהן גוטס גוטס גוטס גוטס, ווער ברויך זיין גוטס? טוה נישט קיין שלעכטס, סא דאס איז די טריפל העדער חנא דייטש און וואלדער און יעקב ישראל חל יעקב ישראל שלום, שטייסט וואס דא טוט זיך? ער איז שוין געווען זיבעציג חדשים אין תפיסה וועגן פעדעפיליע, יא עס קומט יעצט אלעס ארויס. לערנט אונז משה רבינו, טוה וואס דו ווילסט נאר. אך בשם אל תמרודו, און נאכדעם לערנט אונז די חזל, ס'איז דא איין זאך וואס רעגט דעם אייבערשטן אויף וואס ער קען זיך נישט בארואיגן, ער ווערט חלילה אינגאנצן פארלוירן ווען ס'איז דא זנות, ביי זנות ווערט דער אייבערשטער פארלוירן, ער קען עס נישט נעמען, ער קען עס נישט אראפשלינגען. רבותי, ס'קומט פסח, לאמיר אנהייבן צו זיין ערליך, לאמיר אנהייבן נישט צו שטופן אין לעכער וואו מ'טאר נישט, כ'רעד שוין נישט מ'טאר נישט קוקן אויף מיידלעך און אויף פרויען און אויף א מילה של חברו און אין די מקווה'ס מיט די אלע זאכן, כ'רעד שוין נישט מיט דעם.

אז ער האט עפעס א פעקטערי וויל געבן א הכשר דערויף ער האט אבער א פראבלעם דא איז דארט מען מוז נוצן התירים און ארויסצושרייבן אלע התירים וויל ער נישט ווייל דעמאלטס וועט עס קיינער נישט קויפן זאגט די רבי דארפסט נישט שרייבן די התירים ס'איז גוט אזוי אויכעט פארוואס זאגט די רבי ווייל יעדער ווייסט אז איינער עסט פון א פאבריק ווייסט ער אז ס'איז נישט הונדערט פראצענט פאבריק פארלאזט זיך אויף אלע מיני התירים איז במילא דארפסטו עס אפילו נישט ארויסשרייבן א מזל די רבי האט געשריבן די תשובה ווייל איך האב דאס נישט געוואוסט איז באמערקן אז מוצאי שבת זאגט מען דאך אתה חוננתנו, יעדער קען עס אויסענווענדיג, קיינער נעמט נישט קיין סידור, יעדער קען עס אויסענווענדיג, ס'קומט אבער יום טוב ווען מען זאגט ותודיענו, דעמאלטס מוז יעדער נעמען א סידור, קיינער קען עס נישט אויסענווענדיג, פארוואס? ווייל צו זיין א מבדיל בין קודש לחול קען יעדער, צו זיין א מבדיל בין קודש לקודש דאס איז די שווערסטע זאך, דאס קען קיינער נישט, יעצט לאמיר צוקומען צו די זאך, כלל ישראל איז איין גוף, ס'טוט איינעם וויי טוט עס דעם צווייטן וויי. אבער דאס איז געזאגט געווארן ביז ס'איז געווען אמעריקע און ביז ס'איז געווען חסידות, איינמאל אז ס'איז אריינגעקומען אמעריקע און חסידות איז יעדער זאגט אני ואפסי עוד נאר מיין גאט איז א גאט און אלע אנדערע זענען גארנישט ווערט, מיין רבי איז א רבי און די אנדערע זענען גארנישט ווערט, און דאס איז אונזער חורבן, ס'איז נישט דא קיין לויעלטי, ס'איז נישט דא קיין געפיל איינער פארן צווייטן. יעצט מען גייט יעצט זאגן אפאר וואכן אן ענד אף ביי מוסף אתה בחרתנו מכל העמים, אה ס'בחרתנו, יא סארי, א בעלאוני די גאנצע זאך. מען נוצט אויס דעם אייבערשטנ'ס בחרתנו מכל העמים אז מען זאל קענען איינער דעם אנדערן בא'גנב'ענען און איינער דעם אנדערן אפשינדן די הויט, עס קומט אזא צייט ווי א יום טוב, מען רייסט סטיקער פון אלעם. עס איז דא צוויי מינע פליישן, ס'איז דא וואס איז אימפארט וואס קאסט פעניס, און ס'איז דא וואס קאסט אסאך געלט, איך האב ענק שוין געזאגט, איך האב א קאזין וואס ער האט א מחותן א שוחט, אין די אוט אף טאון ער שעכט פאר די או יו האט ער מיר געזאגט זאלסט וויסן אז אלע טרייפעס וואס די או יו נוצט נישט ווארפט מען ערגעץ אוועק אויף א ספעשל פלאץ און ווען ס'קומט די חלוקה די סאטמארע חלוקה דעמאלטס צו צוטיילט מען דאס און אויף דעם שנארט מען מיליאנער דאלער שטייסט וואסערע פנים אונז טראג מען און אויף דעם שנארט מען מיליאנער דאלער און דאס איז א רשעות וואס די וועלט האט דאס נישט געהערט ווייל לא די דער איד האט נישט צו געבן צו עסן פאר זיין קינד געבט מען אים נאך שטאפט אים נאך אן מיט נבילות און טרייפות, און ממילא אז מען שטאפט אים נאך אן מיט נבילות און טרייפות, האט ער נאכדעם נישט קיין הצלחה אויך נישט. דאס איז וואס דער עולם מוז פארשטיין, אונז זעמער די עם הנבחר, ב ב בחרתנו תנו תנו עיבור, shame on you all. יעצט איך וויל ענק זאגן, מען קוקט אריין אין פלייש, מען קוקט אריין אין אלע אנדערע פראדוקטן, יעדע יאר איז דא אן אנדערע חיה אויף די וועלט, פאר יאר צוריק איז איינער פון די הויפט משגיחים פון די התאחדות גרובער חיפה משפחה, אסאך חברה האבן גע אויסגעזאגט א סוד אז מען לייגט אריין אין די יאגערט אזא מין זאך וואס דאס איז מעמיד און מ'קען דאך די מעמיד על ידי דבר מקבל טומאה מען לייגט אריין א מעמיד און ממילא אז ס'איז א מעמיד איז עס זייער א שטארקע זאך און ס'ווערט נישט בטל אונז מען האט דאך אונז אזוי געפירט שולל איך וויל נאר זאגן איין זאך איך האלט אז דער סאטמאר רבי איז געווען א צדיק יסוד עולם נאר ער האט געמאכט איין פעלער ער האט נישט געהאט קיין סטעף ער זעהט אויס פונקט אזוי ווי היינט פוטין, ווי מ'האט די רשע, מ'זאגט עס איז נישט זיין שולד מ'האט אים פארפירט, איך זאג אייביג אזוי, ווען איך קום צו א מלמד און איך זאג אים זאלסט וויסן אין דיין חדר גייט פאר דאס און דאס, און ער הייבט אן ער האט נישט געוויסט, זאג איך אים דו טארסט נישט זיין קיין מלמד, ווייל זיי ווייסן יא, זיי מאכן זיך נישט וויסנדיג, און א טאמער ווייסטו טאקע נישט, נו וואס האב איך פון דיר אז דו ביסט א מלמד, דאס נישט וויסן איז ארגער ווי צו זאגן איך האב געוויסט, איך האב עס פארקוקט ווייל איך האב געהאט פערזענליכע, פערסענעל, נגיעות, און דאס איז וואס דא גייט פאר, ס'איז אן אומגליק וואס דא גייט פאר, מ'האט געהאט א איצעלע פימפ, א דעם שייגעץ יענעם, נאר. שקצים האט מען געהאט. סאטמאר רב האט טאקע נישט געהאט איין ערנסטן מענטש, כ'פארשטיי דאס נישט. נאר דער ערנסטער מענטש האט זיך פארווייטערט פון אים. יעדער ערנסטער רב האט זיך פארווייטערט פון אים, ווייל זיי האבן געוואוסט ער האט זיינע די געהיימזאלע פאליס. אזוי ווי די דייטשן האבן געהאט. און דאס איז זייער ביטער. זייער זייער ביטער. איז יעצט הייבט זיך אן א מעשה. די יאר איז די אדזשענדע די פלייש. מען ברענגט אריין פלייש און אייער מיט א הון וואס קאסט א גרויסע רייץ די חילוק פון די געלט. נאר יענץ איז מסתמא נישט אזוי פריש. ס'איז מסתמא נישט

היימישע הכשרים האבן זיך אויף אים פארלאזט, און די איינציגע וואס איז יא געווען כשר איז געווען היינץ, ווייל זיי האבן אן או יו. ווען ער איז געוואויר געווארן וואס ס'גייט פאר האט ער געכאפט א הארץ אטאק צו א סטראוק און ער איז געשטארבן. ס'איז אזא ליצנות וואס ס'גייט פאר דא, און איך וויל ענק זאגן איין זאך, מ'זאגט סאטמארע רבי סאטמארע רבי, סאטמאר רבי איז קיין בעל מכשיר נישט געווען, וואס מ'האט אים פארקויפט אזוי ווי פוטין, מ'פארקויפט אים אז די מיליטער געווינט, און דער מיינט טאקע זיי געווינען, אינטערעסאנט וויאזוי דאס האט דא געארבעט. דער עולם האט געמיינט זיי האבן געטראפן א רב פון דער אלטער היים, ער קען טאקע אלעס, ער האט נישט אלעס געקענט, קיין מוהל איז ער נישט געווען, ער האט מורא געהאט פאר בלוט, ער האט זיך געלערנט און ער האט געחלש'ט, ער האט עס אויפגעגעבן, וויאזוי ער איז געווען אינדערהיים אין א בית השחיטה ווייס איך נישט, דא איז ער נישט געגאנגען, ער שרייבט אליינס איך בין קיינמאל נישט געווען אין אמעריקע אין א מקולין של בשר, און אויף דעם אלעם האט מען זיך פארלאזט און מען האט אנגעלייגט א איצעלע פימפ מיט. תשמימט מיט נאך שקצים מיט נאך רבנים און זענען ארום געגאנגען יעדער האט געמאכט פרנסה און כשרות איז נישט געווען און אונז זעמער סיק ענד טייערד פון דעם יעצט איך זאג יעדן איינעם איך האב היינט אויך געזאגט א דרשה איך האב געזאגט אונז זעמער מסכים צו עסן טרייפע פלייש אונז ברויך מען נישט עסן פסח'יגע מצה אונז קען מער עסן חמציגע מצה אונז זעמער אויף אלעם מסכים נאר ס'זאל קאסטן פונקט וויפיל ס'קאסט דעם גוי ווייל עטס לייגטס נישט צו גארנישט צו דעם פארוואס זאל עס קאסטן מער? אונז ברויך מען נישט דאס כשרות, אבער וויי דו יו סקרו אס מיט געלט, און דאס איז וואס איך טענה. ווילסט זיין א שייגעץ? לאמיר ווערן שקצים, אבער איין זאך, דאונט אביוז אווער מאני, און די זעלבע איז אין חדר אויכעט, מען נעמט קינדער, מען טראגט זיי חדר, מען לערנט זיי זנות, מען טוט מיט זיי די מיעסטע זאכן, און נאכדעם זאגט דער מלמד, איך האב נישט געוויסט! און דאס וואס איך שריי די גאנצע צייט, מען דארף איינזעצן אלע רבנים, ווייל דאס איז געהעריג פראוד, זיי האבן פארקויפט א פראדאקט וויטש נעווער עקזיסטעד. און זיי האבן אונז באגנבעט אלע יארן, און אונז זעמיר געקומען יעצט צו דער פוינט ווי אונז וויל מיר זיך נישט לאזן מער באגנבענען, אונז וויל מיר זיך נישט לאזן מער באגנבענען, דעטס איט. יעצט איך זאג נישט אז די OU איז בעסער, די OU האט זיך אירע קולות, אבער עט ליעסט דעי סטיק טו פרינציפעלס, איך רעד מיט זייערע בעל מכשירים, דעי סטיק טו דעיר פרינציפעלס, און אונז האמיר נישט דאס, אונז האמיר א איצעלע פימפס ווער האט נאכגעקאפיט נאך ראביי בלומענקראנץ, און שוין, און מיט דעם האט מען פארקויפט די התאחדות מען מאכט, צוקער, זאלץ, דער רבי האט געזאגט מען זאל קויפן נאר צוקער און זאלץ פון התאחדות אויף. פסח. איך בין מעיד אויף מיר, אונז זעמער געווען אין חדר, און ס'איז געווען לעפקאוויטש'ס גראסערי, נו דארט האט מען עס איבער געפאקט, אונז האמיר געגעסן ביי שלום'ן א פרענקפורטער, מ'האט אונז יעדן געקויפט א פרענקפורטער מיט א באן מיט מאסטערד און סאורקראוט, און מ'האט זיך קיינמאל נישט אפגעוואשן די הענט ווייל אונז האמיר אפילו נישט געוויסט וואס אונז טוהמער, און מ'האט אונז געגעבן בעגס צו פאקן, ביי לעפקאוויטש'ן אין סעלער דארט אויף ראס סטריט, דער רבי האט זיך אויפגעטוהן, איך לאז נישט געבן קיין הכשר אויף פסח, איינס לאז איך געבן התאחדות'ס צוקער און זאלץ דאס זאל מען געבן ווייל דאס וועט זיין אן אינקאם פאר זיי וואט א שעים וואס איז דא פארגעגאנגען יעצט איך ווען איך בין יעצט אין רוסלאנד וואלט איך אריין צו פוטין כ'וואלט אים געזאגט ליסן יור לוזינג ווען איך וואלט געווען אביסל עלטער און איך וואלט געקענט ווען אריין גיין צום סאטמאר רב וואלט איך אים געזאגט ליסן יור לאוזינג אפ עווריטינג היער אין אמעריקע אונז זעמער גענוג לאוזד אפ מ'האט נישט געברויכט אריין ברענגען וועגן דעם אזא גרויסן רבי'ן פון פון יוראפ. פארשטייסט וואס דא איז פארגעגאנגען? יעדער געוואלט נאך פרומער, נאך פרומער, נאך פרומער, האט יעדן בא'גנב'עט מיט לגיונות, זיי מאכן א גרויסע חלוקה, און מיר האבן געזאגט א שוחט האט געזאגט פאר מיין משפחה אז ס'איז די אלע נבילות וטריפות וואס מען לאזט נישט א גאנץ יאר דורך, קומט אן דארטן דער גרויסער וואס ער קויפט איין, ער האט געזאגט דעם נאמען אויכעט אבער ס'איז נישט וויכטיג, ער באקומט עס פינף צענט צום דאלער, און סאטמאר טיילט א חלוקה פאר צוויי און א האלב מיליאן דאלער, כשר איז עס אויך? טינק עבאוט איט. יעצט טוט זיך וועגן די מעהל, וועגן די וועגן די מצות מיט אלעם, מען נעמט מען רייסט געלט, פארוואס איז דאס יעצט געשעהן? ווייל אונז האמיר דאס צוגעלאזט, די רבנים האבן דאס אלץ יאר אלע יארן געלאזט, איך געדענק ס'איז געווען אזוי, ס'איז געווען אמאל צוויי אידן א לענדלער מיט א טענענט, מען האט זיך געקריגט ס'איז צופיל רענט ארויפגעגאנגען אראפגעגאנגען, בקיצור האט מען מחליט געווען אזוי, דער רב. האט א הויז אין וויליאמסבורג, מ'וועט גיין קוקן ביי דעם רב וואס ער דארף פסק'נען וויפיל ער נעמט פאר דעם שטאק רענט, איז אויסגעקומען אז ער נעמט דאס העכסטע פון די גאנצע גאס, האט ער נאך גענומען מיט הונדערט פופציג צוויי הונדערט דאלער מער א חודש, פארוואס איז ער דאך א רב, קענסט דאך אים גארנישט זאגן, וועגן דעם זאג איך אייך נאכאמאל, ווילאנג ס'וועט זיין איין רב אויף די וועלט, זאלט איר וויסן וועט משיח נישט קומען, זיי האבן אומגעברענגט אידישקייט און זיי ווילן זיך נישט צוריקקערן, איז דא יעצט א נייע מעשה. זאגט מיר איינער ער וואוינט אין אנטווערפן אז רב שיף האט געמאכט א צאמקונפט פון יעדן און געזאגט ס'איז דא אזויפיל עלטערע בחורים און אזוי ווייניג שידוכים פארוואס זאל מען זיך נישט משדך זיין איינער מיטן צווייטן און איז ער דאך גערעכט הער איך זאגן אז טאמער איינער האט א בחור וואס איז העכער דרײַ און צוואַנציק מוז ער צאלן עקסטערע עקסטערע עקסטערע דרײַ טויזנט דאלער שדכנות כ'וויל ענק עפעס זאגן זאלסט וויסן יושב בשמים ישחק דער אייבערשטער זיצט אין הימל און ער לאכט איך קען א שדכן וואס נאר אז מ'האט אים געגעבן פֿינף טויזנט דאלער האט ער דיר אנגעטראגן א שידוך, ער האט געהאט א שטוב מיט שיינע מיידלעך, זענען אלע געווארן אלטע ביקעס און זיי האבן נישט געקענט קיין שידוך טוהן, כ'מיין יעצט האט ער שוין א שידוך געטוהן מיט אלע, אויך נישט וואס ער האט געוואלט, זאלסט וויסן איין זאך דער אייבערשטער פירט א בוך, און טאמער פאלסטו אריין אין א שמוציגע זאך, אוי באצאלסטו נאכדעם א פרא. אז אוי באצאלסטו א פרייז און נאכדעם גייט מען זינגען אתה בחרתנו, כ'האב פארגעסן וויאזוי פונקטליך וויאזוי דאס גייט, איך זאג אפילו נישט אתה בחרתנו, כ'שעם מיך עס צו זאגן, דער רבונו של עולם האט אונז אויסגעוועלט? אזאלכע סקאמבעגס האט ער אונז אריינגעשטעלט? איצו גליק איז אתה בחרתנו? צו דער עלעגאנטער שייגעץ איז אתה בחרתנו? איך אליינס בין געגאנגען, ס'איז געווען דא אמאל א בעיקערי אויף. פיפטי עיט סטריט און כ'מיין עס איז כ'געדענק נישט וועלכע גאס ס'איז געווען פונקטליך און ער האט געבאקן געהעריג די אחרון של פסח האט ער געבאקן שוין די בייגעלס מיט אלעם און איינער וואס וואוינט קעגן איבער האט עס מיר פארציילט זאג איך איך גלייב דיר נישט שוין נעקסטן יאר האט ער גענומען ווידיאו האט ער אויסגעלייגט ווידיאו ערב יום טוב און ער האט געכאפט ווידיאו ווי עס איז געווען א געהעריגע בעקעריי מיט א מיט א פרייליך איז ער געגאנגען און ער האט באשטעלט א

זענען געבוירן אין די תפיסה אפילו שמוציאנס וואס זענען געווען דארט האט ער באשטעלט ביי די התאחדות א דאס א צייט ער וויל קומען רעדן נאכאמאל מיט דעם שייגעץ אייזיק אייכנשטיין ער זאגט אים דו ווייסט אז מען האט געבאקן ווידער אחרון של פסח ווען ס'איז נאך פסח זאגט ער דו ביסט נישט באגלייבט זאגט ער כ'האב גענומען א ווידיאו כ'האב אנגעשטעלט א ווידיאו ערב יום טוב איך האב אים געהייסן זאל עס טוהן כ'האב גענומען א ווידיאו זאגט דער שייגעץ ימח שמו דו האסט נאכגעלאפן פאר בחורים ער איז געווען א חזיר א. א פיפיק שלעפער, האט אייזיק אייכענשטיין געזאגט, מ'טאר דאך נישט קוקן אויף א ווידיאו, מ'קען נישט קוקן דערויף, דו שייגעץ, טמא דו, זאג איך, אויף די קינדער אין די פיפיקלעך אין די מקווה האסטו געקענט קוקן און זיך כאפן און שלעפן, דו חזיר וואס דו ביסט, דאס זענען די רבנים, און איך זאל זאגן אז דאס אתה בחרתנו, דאס האט דער אייבערשטער אויסגעוועלט, well, סאמטינג דאזענט סאונד טו גוד. משוגענע הינט האט ער אונז געגעבן אזאלעכע. כלבים, און דא האסטו דעם בלינדן דיין, דער בלינדער דיין האט מעוות געווען יעדער דין תורה, ער האט געשריבן נאכגעשריבן פון ספרים פאלש, כ'האב דאך געזען אסאך זאכן וואס ער האט געטון, ער איז דאך בלינד, און איך בין צו אים צוגעגאנגען און כ'האב אים געפרעגט וואס האסטו אונטערגעשריבן אויף מיר, וואס האב איך מיט דיר, איך קען דיך דען, איך האב געפאשעט חזירים מיט דיר צו מיט דיין טאטן? געגאנגען דער שייגעץ און ער זאגט מיר אקעי לאמיר זיך איבערבעטן, לאמיר איבערבעטן, דו דרעקיגער דו, דו האסט אפגעשטעלט א מישן, האסט געוואלט אפשטעלן. א מישן וואס דאס איז זיך געווענדט די גאנצע ביאת המשיח ווענדט זיך אין דעם צו די קינדער וועלן זיין אפגעהיטן צו נישט. דרעקיגער וואס ער איז ער וויל זיך איבערבעטן. משוגענע חברה. און אונז זינגן מיר אתה בחרתנו בחרתנו איינער פרעגט מיך וואס דויערט ביי דיר אזוי לאנג דער מוסף זאג איך אים איך הייב אן צו טראכטן אתה בחרתנו ווי אונז זעמער אויסגעוועלט און וואס אונז טומער אז אונז זאמער זיך אזוי שטאלץ האלטן אז אתה בחרתנו. נבילות און טרייפות עסט מען געטאטשט קינדער האט מען. קיין חינוך לערנט מען נישט, יעצט איז צוגעקומען נאך די נייע זאכן מען לערנט מיט די חברה די אלע שמוציגע זאכן, די פערלס מיט די אנדערע זאכן, ס'איז רחמנא ליצלן. און אונז זעמער אתה בחרתנו, מען נעמט אזא אפגעפליקטע בהמה ווי ר' מאטעלע'ס זון דא דער פון ווילימסבורג, דאך אזא אפגעפליקטע בהמה, ער קען נישט קיין ווארט ענגליש, קיינמאל נישט געלערנט, און ער קען נישט, ער גייט אונטערשרייבן אז פערלס איז גוט, פארוואס זיין שוואגער האט אים. הייסן, דער סאטמאר רב האט א זון וואס ער האט געמוטשעט זיין שוואגער אז ער זאל הייסן אונטערשרייבן, וואס האט עטס געמיינט עטס שפילטס ענק ארום, שרייבטס אונטער אויף מיר א חרם, איך קאק זיך אויס אויף ענק, אבער די וואס שרייבטס אונטער אז מען זאל לערנען די אלע זאכן, דער עולם וויל דאך אז מען זאל לערנען די זאכן ווייל אזוי מאכט עטס דאך פרנסה, איך וויל דיר זאגן יצחק יוחנן טו תשובה, געב ארויס א בריוו אז מ'האט דיך פארפירט, ווייל טאמער נישט וועסטו חלילה אויסזען אזוי ווי דיין ברודער פון לאנדאן. כ'ווייס נישט וואס ער האט געטון, אבער דו ווייסט דאך וואס דו האסט געטון. האסט מענטשן אזוי ווי ר' פנחס ניימאן, איז א היי סקול גרעדזשועט, האט דא געלערנט אין אמעריקע, קען גוט ענגליש, וואס האסטו אים נישט געפרעגט? וואס האסטו אים נישט געפרעגט? איך ווייס ס'איז דא א איד וואס איז געקומען דא, ער איז געווען א גענט, דער רבי האט געהאלטן פון אים שטארק, ער האט געוואוינט אין ענגלאנד, ער איז געקומען דא אויף אמעריקע, און ר' מאטעלע האט אים געזאגט איך וויל זאלסט דורכקוקן, דעמאלטס איז געווען ס. סעקשאן וואן, סעקשאן טו, אה, בקיצור, כ'וויל זאלסט עס דורכקוקן. ר' מוטי האט נישט געוואלט ער זאל אים זאגן ס'איז נישט גוט, ער האט געמיינט, פאר אים זאגט מען דאך גארנישט קיין נבלה, האט זיך טועה געווען. יענער הייסט גראומאן האט זיך אויסגעקאקט אויף ר' מוטל'ן, ער זאגט מ'זאל וויסן ס'איז פול מיט מינות און כפירה, לערן עס נישט. וואס מיינסטו ר' מוטל האט זיך געמאכט? ער האט געזאגט ס'זאל זיין גוט אזוי. א רב האט אמאל געהאט דרך ארץ פארן אייבערשטן צו פאר די תורה? מ'זאגט אים אז די פרענקפורטער ס'טויג נישט זאגט ער ס'טויג נישט, זאגט מען אים ס'טויג יא האט ער געזאגט ס'טויג יא. האט מען נאך געפרעגט ביסט דאך נישט דארט געווען וויאזוי האסטו געזאגט אז ס'טויג נישט וויאזוי זאגסטו יעצט אז ס'טויג? דאס איז א רב ער האט דעם רבונו של עולם אין די אין די אין די צווייטע קלאס ער וויל אפילו נישט הערן וואס ער האט צו זאגן זענען לייצים שמוץ יאנס און ווי גרעסער א רב אלס גרעסער די שמוץ יאנס נאר נאכדעם איז דא געוויסע חילוקי דעות למשל סאטמאר רב איז געווען א קלוגער מענטש ער האט געשטעלט אן אייזערנע גארדע ביי די טיר

ווער זענען זיי? זיי גארנישט זענען לייצים, אונז שטיי מיר דארטן און טאמער מ'עט נישט צאם שטעלן א קאמיטעי פון בעלי בתים מיט געלט און מ'עט נישט מאכן אייגענע הכשרים און וואס די רבי זכרוינע לברכה האט געזאגט סאכדעס צוקער און זאלץ דאס איז געווען א זאך א הוראה שעה וואס מ'טאר עס נישט נאכמאכן איך בין עדות איך בין אויפגעוואקסן אין לעפקאוויטשענס בעיסמענט און אונז האמיר עס געפאקט ט האבן מיר געריסן, מען האט אונז געגעבן צו עסן, האט מען אונז געגעבן פרענקפורטערס, פון שלום קעגן איבער געווען שלום לאנדא די רעסטעראנט, ער איז נאך געווען א בחור דעמאלטס, די מאמע איז דארט געווען, מיסיס לאנדא, מען האט אונז געגעבן צו עסן, אונז האמיר זיך אפילו נישט אפגעוואשן די הענט נאך דעם, אונז האמיר נישט געוואוסט אז אונז האמיר צו טון מיט פליישיגע זאכן, מען האט אונז נישט אויסגעזאגט, ס'איז געווען א סוד, אלע גניבות איז געווען א סוד, די רבי האט איבערגעלאזט א זאך, אז אין גאנץ אמעריקע אלע זיינע יארן האט ער איבערגעלאזט איין זאך, מען זאל נוצן סאכדעס'ן צוקער און זאלץ. שקויעך רעבע, וואו וועט מען דיר געבן א גן עדן פאר דעם, די רבונו של עולם האט נאכנישט באשאפן דעם גן עדן, די שאלה איז נאר צו דאס איז גיהנום קומט זיך פאר דעם צו גן עדן, ווער ווייסט, איך ווייס שוין היינט גארנישט. יעצט איך וויל מגלה דעת זיין, איך רעד נישט אויפן רעבן ווייל איך וויל אים באליידיגן, איך וויל אים בא'עוול'ן, איך רעד אויפן רעבן ווייל אונז מוז מיר זיך מאכן נייע גדרים, נייע הנהלות, נייע ווערטשאפט, די חינוך איז אויך אין דר'ערד, ס'דא איינער שווארץ וואס ער איז ביי די קינדער ה. אין שטיקער, ער גייט זיצן, זאָלסט וויסן, ער איז שוין אויף די היט-ליסט פון די גאָווערמענט, ווייל אונז האָבן מיר אַלעס אויף ווידעאָ, אונז קען מען דאָס נישט צולאָזן, ער איז משוגע, ער איז קראַנק, לעט הים געט די העל אַוט. דאָ ענדיגט זיך דער ערשטער חלק פונעם שיעור.